א גוטן ערב שבת קודש, פרשת קורח. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין צוגעלייגט, יעצט מוז איך צולייגן נאכאמאל. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון איינעם פון די וואס זיי פירן גאר א גרויסע מוסד, א היימישע מוסד, א תלמוד תורה, און ער זיצט און וויינט אויפן טעלעפאן, פרעג איך אים וואס איז געשען, זאגט ער לאמיך דיר זאגן, אונז זעמער שוין אזוי צוצימישט, אונז ווייסמער שוין נישט וואס צו טון, פרעג איך אים וואס איז? איך וועל אמאל דיר זאגן, צווישן קינדער איז דא אלע מיני קינדער, ס'דא מער לעבעדיגע, מער אהער, מער אהין, ס'דא קינדער וואס זענען נישט אזוי אינגאנצן געזונט אויך נישט, נו, זאל מען נעמען אן אחריות און די נישט געזונטע קינדער ארויסווארפן אין די גאס? ס'איז דאך א מורא'דיגע אחריות. בקיצור, ער איז זייער זייער צוציקאכט, ער ווייסט נישט וואס צו טון. די קינד וואס איז נישט געזונט, אזוי ווי פאר נישט געזונטע קינדער כאפט זיך דאך יעדער ארויף אויף זייער וואגן, איז דא איינער וואס ס'סופלייט אים זייער מיעסע פיקטשערס. אבער נישט פיקטשערס אזוי ווי א פלעיבוי וואס איז סתם נקבות אויסגעטוהן, ס'איז אזוי ווי מען מאכט נעבעך די עבירה, ער קומט אין חדר מיט די פיקטשערס און ער ווייזט עס פאר אלע קינדער, ער האט מטמא געווען מסתם הונדערט אדער הונדערט און פופציג קינדער פון די תלמוד תורה, וויינט ער, ער זאגט איך בין דער מנהל, איך פיל ריספאנסיבל, און וואס זאל איך טוהן דא, זאל איך ארויסווארפן דאס קינד, זאל איך שוין מיטווארפן די אלע קינדער וואס זיי ווייסן שוין אלעס. ס'איז געווארן אזא אפענע גאס, ער זאגט די רבנים מאכן זיך נאך משוגע מיט טעכנעלאגיע שמעכנעלאגיע, ס'איז דא איין קינד וואס קען מיט אזאלעכע ביכער און פיקטשערס מטמא זיין די גאנצע ישיבה מיט די גאנצע תלמוד תורה, און די קינדערס עלטערן ווייסן אפילו נישט פון טעכנעלאגיע, פרעגט ער מיך וואס זאל איך טון, זאג איך אים ר' איד איך ווייס נישט. זאג איך דיר באמת איך ווייס נישט. נאר עטס אלע קענטס דאך מיין אלטן סעיאינג מבשרי אחזה אלקי, פון מיין לייב זעהט מען געטליכקייט, איי דו ביסט א גשם און דער אייבערשטער איז הייליג? ס'איז אבער דאך אזוי, דוד המלך זאגט מבשרי אחזה אלקי, וואס איך מיין צו זאגן איז, זאג איך פאר דעם מנהל אויב ס'געשעהט ביי דיר אין תלמוד תורה זאלסטו זיין זיכער יו קען רעסט אשור אז אין יעדע תלמוד תורה געשעהט היינט די זעלבע, אונז זעמער נאר נישט געווען גענוג קלוג דאס אויסצוגעפונען און צו פילאסעפייזן אז ס'געשעהט און מ'זאל ארבעטן קעגן דעם, בשעת אונז האמיר נישט געוואוסט זיכער אז ס'געשעהט. אבער ויהי היום אז אונז זעמיר יעצט געוואויר געווארן אז ס'געשעהט. זאלט איר וויסן אויב ס'געשעהט אין איין חדר געשעהט עס אין אלע חדרים, און אז ס'געשעהט אין איין חדר געשעהט עס אין אלע מיידל סקולס אויך. ביקאוס דער חזיר וואס ער שטופט אויס די זאכן פאר א יונגל פאר א נישט געזונט יונגל דער שטופט עס פאר א מיידל און ער שטופט עס פאר אן עלטערן בחור רבותי דער חינוך גייט אריבער יעצט אויף אן אנדערן פעיז אן אנדערע פאזע ס'איז שוין נישט מער דער חינוך וואס מ'האט געגעבן אמאל ס'איז שוין אן אנדערע חינוך מ'דארף זעהן מיט וואסערע פיקטשערס די קינדער דרייען זיך ארום אין זייער טאש מיט בילדער ווי א זכר ליגט אויף א נקייבה וכולי ס'איז אנבעליוועבל ווי אונזער חינוך האלט היינט. יעצט דאס קומט אלץ ווייל אונז האמיר מאלעסטעט נעבעך קינדער און אונז האמיר עס צוגעלאזט ווער עס אדער האט מען מאלעסטעט אדער מען האט עס צוגעלאזט און מען האט זיך אנגענומען פארן חזיר און איך האב ענק געזאגט אז עט די ענד אוו די דעי גייט עטס אליין באצאלן די פרייז ביקאוז אייערע קינדער זענען אויך אין געפאר אבער דאס האט עטס נישט געוואלט הערן היינט האט עטס שוין אנגעהויבן צו הערן ס'ממש ס'א חורבן. כ'האב ענק אלץ געזאגט, דער חזיר איז נישט צופרידן אז ער נעמט א קינד און ער מאלעסטעט אים, ער ווייזט אים נאך פארנאגרעפי אויכעט, און ער טוט מיט אים אין די מקווה כל דבר אסור ווייל הי איז לוקינג אן די פארנאגרעפי בילדער, סאו עט די ענד אוו די דעי ווייסט שוין דאס קינד אלעס, און ער נעמט אפאר פון די בילדער. און טראגט עס אין חדר און ער וויל אויכעט מאלעסטן אנדערע קינדער מיט דעם זעלבן מין היי עראוזעל ווי קוקן אויף די נאקעטע בילדער און שפילן זיך מיט אנדערע, און דאס האב איך ענק געהאלטן אין איין זאגן אז עטס לאטס א חזיר אין די גאס ברעכט עטס אונטער די גאנצע חומה פון טהרת המשפחה און פון טהרת ישראל און פון קדושת ישראל און אלעס. יעצט בין איך אים מסביר אז לויט א בכבוד'יגע עצה, אז מען רעדט דא פון קליינע קינדער, איז נישט דא אזא זאך ווי איין מענטש זאל דיר קענען געבן אן עצה, מען דארף אלאראמירן די גאנצע שטאט, און מען דארף צאמנעמען די אלע קינדער וואס האבן די בילדער, און מען דארף זיי פרעגן ווער ס'געט זיי די בילדער, איינער טוט זיי דאס סופלייען, און ווייסטו וואס גייט זיין די נעקסטע סטעפ, אז איינער גייט זיי סופלייען דראגס אויכעט, סאו ביפאר יו נאו האסטו א סיטי. מיט דראגס, מיט זנות, מען דארף צאמנעמען די גאנצע שטאט, אלע מחנכים זאלן דארט זיצן און זאגן רבותי דאס און דאס געשעט, רבותי וויאזוי קען מען מאכן אז ס'זאל זיך אפשטעלן, ווען עטס זאלט זיין פינף פראצענט אינטערעסירט אפצושטעלן דאס, וויפיל די גוים אין די וועלט זענען געווען אינטערעסירט אפצושטעלן די קראנקהייט עידס, וואלט געווען א ישועה, מען האט געזאגט. מיט צוואנציג יאר צוריק, גאנץ אמעריקע גייט פייגערן, גאנץ יוראפ גייט פייגערן, און מען האט געפייגערט און געפייגערט און געפייגערט, מען האט געארבעט דערויף, מען האט זיך צאמגעזעצט אלע פראפעסערס, מען האט זיך צאמגעזעצט די דאקטוירים, און היינט איז דא מעדיקעישאנס, א קאקטעיל פון אפאר מעדיקעישאנס, און מען קען לעבן א פראדאקטיוו לעבן. נאר וואס, קיינער איז נישט אינטערעסירט צו טון גארנישט, און מען איז יא אינטערעסירט אבער קיינער וויל זיך נישט שמוציג מאכן די הענט. ס'איז שוין געגאנגען די מלחמה מיט א טריט פאראויס. מען לאזט שוין נישט אז מען זאל מאלעסטן קינדער, פיין, ס'איז זייער גוט, מען רעדט וועגן דראגס און מען געבט אכטונג, אבער ס'איז דא איבעראל שלעכטע רשעים וואס זיי קענען פידן די קינדער מיט אזאלעכע שמוציגע בילדער, און ביי קינדער איז דאס א גאנץ געווינס צו זען א נאקעטע פרוי צו איינער וואס מאכט סעקס מיט א פרוי, ווייל ער זעט דאך דאס נישט, איז במילא פאר דעם פארקויפט ער זיך פונקט אזוי ווי ער פארקויפט זיך פאר געלט, ווייל דאס איז זיין אראו. פילינג דאס איז די העכסטע קליימעקס צו וואס ער קען צוקומען, און איך וויל נאכאמאל בעטן ביים עולם, די ענדע גייט ער וואוינען מיט זיין שוועסטער אויך, און ער טרעפן זיין אייגענע מאמען, אויב מען האלט שוין דא אז א תלמוד תורה פון די גרעסטע און פון די שענסטע האט געטראפן א גאנצע כיתה וואס זיי האבן אלע געזען די אלע מיני פיקטשערס, מוז מען טראכטן א סעלושען, יעצט פרעגט ער מיך צו איך זאג מען זאל ארויסווארפן דאס קינד, אויב איך זאג מען זאל אים ארויסווארפן, און דאס קינד וועט פון אינדרויסן מכשיל זיין אלע ווייל ער האט דאס שוין אינדרויסן אויך. וועט ער זאגן נחום ראזנבערג האט מיר געהייסן מ'זאל אים ארויסווארפן, ער וועט זיך אויפשטעלן א צייט און פרעגן ווער איז נחום ראזנבערג, ער איז עפעס א מחנך? און איך בין טאקע נישט קיין מחנך, איך בין נישט אין חינוך צוואנציג און דרייסיג יאר, און וועל איך זאגן אז מ'זאל אים האלטן און ער וועט מטמא זיין נאך צוויי און דריי און פיר קלאסן וועט מען זאגן נחום ראזנבערג האט געהייסן, זאג איך אים דו טארסט מיך נישט פרעגן אזא שאלה, כ'האב אים געזאגט זעסט יעצט וועסטו פארשטיין וואס איך בין ברוגז אויף אונזער חינוך. די חינוך איז אזוי מעסד אפ און אזוי סקרוד אפ, מען נעמט א מענטש וואס ער איז אין חינוך פערציג יאר און ער פירט א תלמוד תורה און ס'האט באטראפן דעם ש. א שלאק האט באטראפן די תלמוד תורה אז עפעס א יונגל האט געהאט נוד פיקטשערס פון פרויען און אויך ווי אזוי מען מאכט די עבירה. שטעל דיר פאר קאלט ער מיך אן איך זאל אים זאגן אן עצה וואס מען זאל דא טון? רבונו של עולם איך ווייס דאך אפילו נישט וואס צו טון ווען א יונגל ווייסט נישט דאס פלאץ. ווען א אינגל ווייסט נישט צו טייטלען ווייסט ער דאך נישט וואס צו טון. מיך גייסטו אנקאלן? אזא פנים האט אונזער גאנצער חינוך. די עיקר איז דאס זאל זיין ציוניזם ריין. יעצט געכאפט א גרויסן מוסד וואס זיי נעמען געלט פון ביידע צדדים. האט מען פארגעהאלטן מען רופט זיך צו דעם תורה צו די עדה. האט יענער איד געזאגט מיין ווייב האט עס גענומען נישט איך. דאס הייסט דאס לצנות איז דאך שוין ממש איטס ביאנד ענד דער אל על זאגט מעל ומעבר. איטס אווער ענד עבאוו ארעדי דאס לצנות. און דעטס וואט ווער קאנפראנטינג. סא אז דאס האט זיך שוין אריינגעכאפט אין די חדרים, געב עס נאך פֿינף חדשים, וועסטו זען ס'גייט דארט זיין דראגס אויך. כ'האב ענק פארציילט, כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין לונדון, דארטן ביי חנא האלפערן, כ'האב דארטן געדאווענט ביי אים, און ס'איז אריינגעקומען איינער צו קאמפלעינען אז זיין זון האט עפעס א פיל. און איך האב עס גראד דערקענט ווייל איך האלט אז מען דארף לערנען מיט יעדן איינעם די אלע פילס, איי דאונט טינק דערס עניטינג ראנג אז די קינדער וויסן אז ס'איז דא, דאס איז ענקער חורבן, מען טאר נישט האבן קיין אינטערנעט, פארוואס? ווייל דאס ברענגט אראפ דעם עולם, ניין מען דארף זאגן ס'איז דא אן אינטערנעט און מען טאר נישט קוקן דערויף, און אז טאטי אדער מאמי דארף עס האבן פאר זייערע זאכן, זיי מעגן. אפשר וועט מען זאגן אז מ'טאר נישט אנרירן די פרוי אויך נישט ווייל מ'טאר נישט מאכן א קישוי אבר, איך מיין דאס איז דאך אונזער מעסד אפ סיסטעם, א איד וואס האט חתונה געהאט מעג און ער דארף, און א אינגל טאר נישט? איך האלט מ'דארף אלעס וויסן, דער יענער וואס האט געברענגט די פיל האט געזאגט זיין זון עפעס געווארן שלעפעריג דערפון און דיזי, זאג איך פארן רב דאס איז קרעק, דאס איז א פֿינף דאלערדיגע פיל, ס'איז אויסגעמישט אפאר דיפרענט. ניי קאריקס, מען ווערט דערפון זייער היי, ס'איז זייער ביליג אבער ס'איז זייער שעדליך ווייל נאך צען צו פופצן מאל עס נוצן ברענט עס אויס די מח און מען פייגערט. ווען דער רב האט מיך געפרעגט פון וואנעט ווייסט ער זאג איך אים ווייל איך ווייס, איך בין א יחיד מומחה און איך האב אים געזאגט מען דארף שוין גיין צו די פאליס אזוי ווי אונז האמיר די fbi האבן זיי אויכעט די פאליס מען זאל שוין גיין, קיצור דער רב האט נישט געהאט קיין חשק. האט ער געזאגט אז יעדער זאל קומען צו מנחה, ער גייט רעדן אזא מין דרשה וואס ער האט נאך קיינמאל נישט גערעדט, און ער האט פארציילט, מען האט געטראפן קרעק אין די תלמוד תורה, און טאמער מען קומט אים נישט זאגן ווער ס'האט עס אריינגעברענגט, קומט אריין די פאליס, קיין גרויסע זאך, זאגט ער, ביינאכט אינמיטן די נאכט קומען צוויי אינגעלייט און זיי זאגן אונז האמיר נישט קיין פרנסה און אונז האמיר עס געשטופט פאר די קינדער, קודם געבן מיר עס אומזינסט, נאכדעם דאס קינד וועט עס שוין ברויכן וועט עס קאסטן געלט, און זיי האבן צוגעזאגט זיי גייען עס מער נישט טון, און דער רב האט זיי געלאזט ווי מען זאגט אף די הוק. ארייט, ער האט געטון וואס ער האט געהאלטן אז ס'איז ריכטיג. איך האלט נישט אזוי, באט ער האט אזוי געהאלטן. דער איז נאטינג ראנג אז צוויי ראצטיגע אינגעלייט וואס זיי מאכן נישט קיין פרנסה זאלן נישט אריינברענגען קרעק אין די תלמוד תורה. מ'טוט דאך היינט גארנישט עניוועי פאר קיינעם. עטס וועטס הערן שפעטער אויפן טעיפ, ס'איז דא איינער משה פרידמאן, נישט דער ראש המוסרים, איינער משה פרידמאן, ער איז געווען א אנגעשטעלטע אין באבוב, פאר יעדע, אבער גראדע איך געב קרעדיט פאר באבוב, ווייל גראדע זיי האבן געהערט דערין מען איז אים געגאנגען מען איז געגאנגען זאגן, האבן זיי אים ארויסגעווארפן, למעשה שלאגט ער זיך שוין צוויי יאר און אלע קהילות העלפן אים צו, אדיעלע דער וואס האט באפרייט ברוך מרדכי'ן אינאיינעם מיט דערשאוויץ, דערשאוויץ קען שוין היינט נישט ארבעטן ווייל ער האט זיין פעקל צרות, אבער אדיעלע איז א גרויסער מענטש, און איך מיין ער איז גאר דער פרעזידענט פון די באר אסאסיעישן אויך שוין היינט, איז ער ניט. סטאדיעל, ער פארשטופט עס חדשים חדשים חדשים חדשים, אלע קהילות העלפן צו, יעדער קאלט אריין, לאטס אים גיין, לאטס, טאמפסאן זאל אים ארויסלאזן, איך מיין דאס איז ריכטיג? איך וויל ענק פרעגן, איינער האט מיר יעצט געזאגט, פאפא עסט זיך די יארן אז מען האט ארויסגעלאזט דאסקאלאוויטש, זאג איך אים, ער עסט זיך די יארן, עטס האטס דאך אים באפרייט, יעצט עסן זיי זיך די יארן, פארוואס? ווייל יעדעס יונגל אין די שטאט איז היינט אנסעיף און יעדעס מיידל איז אנסעיף, סאו יו קיפ אפ יור גוד ווארק, יור דואינג פיין, יעדער טוט פיין, כ'האב ענק אלץ געבעטן אז עטס העלפטס ארויס די חזירים מאכט עטס א לאך אין א שיף וואס אונז אלע פארמיר אינאיינעם, און דער סוף גייט זיין אז די גאנצע שיף גייט זינקען מיט יעדן אינאיינעם, סאו איך וויל געבן א מעסעדזש, זייער א שטארקע מעסעדזש, פאר די מנהלים פון די תלמוד תורה, אויב עטס טרעפטס קינדער וואס זיי גייען ארום און זיי האבן פיקטשערס פון נוד ווימען אדער. פון עקס-רעידעד פיקטשערס ווי זכרים ליגן אויף נקבות וכדומה, זאלט איר וויסן מען מוז מאכן א מורא'דיגע גרויסע אסיפה און מברר זיין קודם כל וואס מען טוט, נאכדעם פון ווי דאס קינד האט עס, און אז דו כאפסט אז איינער האט עס אים געגעבן זאל מען אים איינזעצן. איינער פון ברוך מרדכי'ס וויקטימס האט פארציילט אז ער פלעגט קומען יעדן טאג אויף מונקאטש מיט פלעיבוי'ס, און יעדער האט זיך געלאזט פון אים ער זאל טון וואס מען וויל ווייל מען האט געוואלט האבן דעם פלעיבוי מעגעזין. ס'איז דאך א שרעק וואס דא איז פארגעגאנגען. דאסקאלאוויטש האט גענומען א יונגל וואס ער איז נישט אינגאנצן אזוי און ער האט אים געוויזן נוד פיקטשערס און אינמיטן ווייזן האט ער זיך געשפילט מיט אים און האט אים אריינגעשטופט אין אחור. און ער האט אויך געזאגט פאר דעם יונגל ס'איז נישט אזוי געזונט זאגט ער זאלסט וויסן זאלסט רעיפן דיין מאמען און זאלסט רעיפן דיין שוועסטער. די זעלבע פיקטשערס וואס איך ווייז דיר די זעלבע זאלסטו טון מיט דיין מאמען און מיט דיין שוועסטער. ס'איז א אומגליק וואס זיי האבן געטון מיט אים. און נאכדעם, נאך דעם אלעם, האט ער אויסגערעכנט פארן עי די עי דרייסיג נעמען, האט דאסקאלאוויטש געזאגט, געדענק איך וועם איך האב אלץ גערעיפט? און כ'האב מסתם גערעיפט נאך דרייסיג פערציג נאר כ'קען זיי נישט און כ'קען זיי נישט אויף די נעמען. און נאכדעם ווען מ'איז געגאנגען שתדל'ן פארן אז ער זאל וואס ווייניגער זיצן צו ער זאל בכלל נישט זיצן. א מענטש וואס מ'האט געדארפט ווען אוועקווארפן די שליסלן און אים לאזן דארטן פייגערן. אזא פנים האמער. דאס איז יושר? סאו רבותי, אונז גיימיר שוין סטעפ נאמבער טרי. די מלמדים האלטן זיך שוין ברוך השם די הענט ביי זיך, די חזירים מאר אר לעס האלטן זיך אויך שוין די הענט ביי זיך. נאמבער טו איז געווען דראגס, מען ארבעט דערויף. יעצט קומט נאמבער טרי, מען געט פאר קינדער נוד פיקטשערס. דאס איז אקעגן דעם געזעץ. מען קען איינזעצן אזא מענטש? נאר דאן קומען די פרומע רבנים, דער עלעגאנטער רב ער באקלאגט זיך פאר איינעם אז איך האב אים חרוב געמאכט זיין שטוב ווייל סגייט אים נישט קיין שידוך, עלעגאנטער שייגעץ, איך האב דיר חרוב געמאכט דיין שטוב ווייל דו האסט געשטופט מיט א בחור, דו האסט אים אפגעהארגעט, וויאזוי האב איך חרוב געמאכט מיין שטוב ווען איך האב נישט געשטופט אין א בחור, דו פארשטייסט דעם חילוק? סאו האלט קלאר וואס כ'האב דיר יעצט געענטפערט. דו ביסט נישט ווערד א אידישע טאכטער, איך האלט אז דו דארפסט נעמען א זכר און חתונה האבן מיט אים, דו ביסט א פעגעט א משכב זכר'ניק, לערנט זיך דארט קבלה, מאכט זיך עס א שיינער איד, ליסען, ליסען, הער אויף מיט די גארבידזש. יעצט נאכאמאל צוריק קומען דא, אונז קען מיר דאס נישט צולאזן, און איך טו ענק נאר אלץ זאגן פאראויס וואס די פרצות הדור זענען, און אין וואסערא גרויסן פלאנטער מען קריכט אריין, און מען זאל האבן גענוג צייט עס אויסצוארבעטן, ווייל טאמער נישט. העט עס נישט פארן גוט, טראסט מיר. יעצט, אונז זעמיר שטערקער פון די אלע חזירים. ווען אונז האמיר נישט מענטשן וואס זיי שטערן אונז, וואלט מען זיי אונטערגעברענגט. אן עף בי איי עידזשענט האט מיר אמאל מסביר געווען אז אונז קען מיר אונטערברענגען דראגס אין צוויי יאר. אונז וויל מען נישט, ווייל דארט ליגט פרנסה פאר דזשאדזשעס, פאר די קאורט סיסטעם, פאר לויערס, און פאר די עף בי איי, און פאר די פאליס, און פאר יעדן. עט די ענד אף די דעי ליגט דארטן ביליאנס אף דאלערס. סאו וויי וועיסט איט? די זעלבע דא אויכעט. אונז האט מען געקענט אונטערברענגען די אלע חזירים מיט די אלע מנוולות, מען זאל נישט ליגן דארטן א יד ישראל באמצע, מען זאל נישט ליגן דארטן אונזערע חברה, עס זאל נישט ליגן רבנים וואס זיי בעקען עס, עס זאל נישט ליגן חזירים וואס זיי לויפן צו די רבנים און זיי געבן געלט, וואלט מען געהאט א קלין קאמיוניטי. זאגט אבער דער בעל דבר ניין דאס וועט מיר נישט טויגן, לאמיר אונז מכשיל זיין קינדער, געלט העט זיין גענוג. כלל ישראל האט געבן געלט ענד עט די ענד אוו די דעי האבן אראפ פארן אסאך קינדער פון וועג. אונזער מלחמה איז בעסיקלי נישט מיט די חזירים אונז האבן נישט מיט ברוך מרדכי'ן זיך געדארפט שלאגן דער מענטש האט געקענט זיצן אין דזשעיל האט עטס אים ארויס געהאלפן זאל ער יעצט מאלעסטן ענקערע קינדער יעצט כ'האב ענק אמאל געזאגט אז יעדע מאמע זאל אריינלייגן אין בערזל ביי איר טאכטער די הענט ביינאכט און זען צו זי האט נישט די פיל די מארנינג עפטער וואס מען נעמט טאמער מען האט נישט גענומען די פיל פאר מען האט געמאכט אן עבירה, אדער צו זי האט בכלל אז זי זאל נישט ווערן שוואנגער, די אלע זאכן דארף מען וויסן צו זי האט עס, און א סקווערע פרוי האט דאס געטראפן ביי איר טאכטער, און אן אנדערע איד האט געזאגט ער האט באקוקט ביי זיין זון אין בערזעלען געטראפן וויד, קרעק. און ער האט געזאגט אז דאס איז פון די מצב בעיקר, איך האב ענק דאס אלעס פארציילט. ס'איז געקומען א מצב וואס מען דארף אנהייבן נאכצוקוקן די קינדער פונקטליך וואס זיי האבן אין די טאש, ווייל די מצב איז שרעקליך. קען זיין ס'וועטס טרעפן נוד בילדער, און קען זיין ס'וועטס טרעפן ווייטער קרעק מיט די אלע אנדערע זאכן. און היינט וועל איך דיר זאגן נאך א זאך, קען זיין ס'וועטס גאר טרעפן פיקטשערס פון עקס-רעיטעד בילדער. איטס אנבעליוועבל. סתם ווייל אונז לעבן אין אזא פינסטערע וועלט, קוק אהער, אז אין א טוילעט מעגן גיין יונגלעך און מיידלעך אינאיינעם, און מענער און פרויען, און ס'איז שוין נישט דא קיין חילוק צווישן זיי, און נאכן טוילעט גייט יעצט די שווים, די אלע גרויסע שווים פלעצער, די גאווערמענט שווים פלעצער, אזוי ווי למשל ס'איז דא דא לעבן ווילימסבורג ווי מ'פלעגט גיין שווימען, איז אז טאמער דאס וועט אזוי אנהאלטן זעמיר אויף צרות. און כ'האב אויך געזאגט א גאנצע אריכות שפעטער די וואך, אין לאנדאן איז דא אזא זאך וואס מ'גייט שווימען, מען דארף זייער אבאכט געבן אז דאס מוז זיין אנגעדינגען ביי א מענטש, און דער מענטש זאל נישט צולאזן די אלע זאכן, אז מען זאל גיין נוד בעדינג און אויכעט מיקסד, און עס קען זיין לויטן געזעץ קען מען שוין נישט פארדינגען נאר אז עס זאל זיין מיקסד, אבער די אלע זאכן יו העוו טו לוק אינטו, ווייל אונז לעבן מיר אין אזא מין הסתר פנים, דער ואנוכי הסתר אסתיר איז נאר א משל. צו ווי אין וואס אונז לעבן מיר יעצט. ס'איז נאר א משל. שוין, דאס האב איך צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, ווייל איך וויל עס נישט ווארטן ביז נעקסטע וואך, אבער מען זאל וויסן ס'איז צרות, ענד מען מוז זיך ארגאניזירן און אינאיינעם א קלאפ טאן פארן פיינט. ביי ווארלד וואר טו איז דער דייטש געגאנגען ווי ווילד פיר יאר. ביז די גאנצע וועלט האט געמאכט א קאאלישן און מען האט אים אזוי צוקלאפט און צושלאגן און צובראכן אז ס'איז אנבעליוועבל. רבותי, יונייטעד ווי סטענד, דיוויידעד ווי פאל. מאכטס זיכער אז עטס האטס די מעסעדזש קלאר, עטס שלאגטס ענק נישט מיט נחום ראזענבערג, עטס שלאגטס ענק פאר די סעיפטי אוו יור טשילדרען. און וואנס יו לערן דעט וועט עטס ענק אויפפירן אביסל מער נארמאל. ווייל יעצט וויאזוי עטס פירטס ענק אויף זענט עטס די וואס זיי רודפ'ן און וואס זיי ווילן אז די חזירים. זאלן בלייבן אין די גאס, דאס זענען חזירים אויף ערשטע גראד, מ'האט געמאכט כ'זאג די וואך אויפן האטליין אז מ'האט געמאכט אין דריי מקוואות אין מאה שערים די היימישע אז ס'דא ווידיאו, זאג איך דאס פארוואס האבן עס די רבנים געמאכט ווייל זיי ווילן וויסן וועלכע יינגל מ'האט מאלעסטעט זאל מען אים קענען גיין ווייטער מאלעסטן, נישט דא איין ערליכע רב היינט, נישט דא איין ערליכער מענטש אין די גאס. ווען ס'טוט אין כלל זאכן, זיי איז סאולד אוט פאר די דאלער, און וועגן דעם נעמט עס דער אייבישטער צו, ער האט צוגענומען אין לונדון האט ער צוגענומען דאס געלט פון די ענגלישע אידן, און די נעקסטע סטעפ גייט ער צונעמען דאס געלט פון די אמעריקאנער אידן. אין ארץ ישראל איז יעצט דא א פרשה אז מען האט געבויעט הונדערטער דירות אויף איינעמס פראפערטי און יעצט קלעימט ער עס און ער הייסט מען זאל צואווארפן אלע דירות, דאס איז אין מודיעין עלית אין די היימישטע געגענט, מען צונעמען יעדן דאס געלט ווייל עטס זענטס בעקטס חזירים אדער עטס זענטס חזירים. יעצט איך וויל ענק זאגן אביסל קאנסטראקטיוו עדווייס, ווען איך בין אויפגעוואקסן אין חדר האט מען אונז אויסגעלערנט אזוי, לא תתורו, זאלטס ענק נישט אפטוען אחרי לבבכם נאך הערצל, הערצל איז א הארץ, ואחרי עיניכם און אויף קוק, אשר אתם זונים אחריהם אונטערמאן, מ'טייטשט אזוי, די קרישמע מיינט גארנישט מיך, ס'מיינט גארנישט קיינעם, מען רעדט דא מען זאל נישט האבן צוטוהן מיט קוק און מיט אונטערמאן און מיט הערצל. איר פארשטייט דעם דזשאוק וואס מען האט אלץ אריינגעלייגט ביי אונז? מען האט נישט געלערנט קיין טראפ ערנסטקייט. מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער זייער פשוט, אז ווען א פרוי גייט אין די גאס, צו זי איז א אידישע פרוי צו זי איז נישט קיין אידישע פרוי, אין ארץ ישראל איז דאך יעדער אידיש לכאורה, זאל מען וויסן איין זאך, מען דארף זאגן דאס קינד, אויסער דעם וואס מען טאר נישט קוקן אויף א פרוי אפילו ווען זי איז אנגעטון בצניעות, טאמער זי איז נישט אנגעטון בצניעות, עס זעט זיך איר ארויס די נעק, ס'זעט זיך איר ארויס די ארבל, די קלייד איז צו קורץ, איז דא אן עקסטערע לאו אין די תורה פון לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, און ממילא וועט מען דאס מחנך זיין די גאנצע צייט, עט די קינד וויסן וואס דאס הייסט אז מ'לערנט עס נישט טויג דאך נישט, ניין מ'טאר נישט ווייל ס'איז קעגן צניעות, מ'טאר נישט רעדן פון די זאכן ווייל דאס איז דאך קעגן צניעות. דערווייל קוק וואס מ'האט אפגעארבעט, מ'האט אנגעארבעט א חורבן, און מ'דארף לערנען די קינדער אז מ'טאר נישט קוקן, און פאר דעם באשטראפט דער אייבערשטער פאר יעדן הסתכלות אסורה באשטראפט ער, אז ער זעט פער צופאל אין די גאס איז גארנישט, אבער אז ער דרייט זיך אויס צו ער קוקט, ער נעמט זיך באטראכטן אזא פרוי, איז עס אן אומגליק, און בפרט נאך צו קוקן פאר בילדער פון נאקעטע פרויען און פון נאקעטע מענער, מ'דארף אנהייבן צו טון מיט דעם זייער שטארק. איי עס געשעהט דאך נישט, אזוי ווי ס'איז נישט געשעהן משכב זכר אלע יארן, אזוי ווי ס'איז נישט געשעהן רעיפס אלע יארן, אזוי געשעהט דאס אויך נישט. מ'מוז טשענדזשען די עדיטוד. אמאל האמיר געוואוינט אין א אינסעלעיטעד קאמיוניטי, האמיר געוואוסט ס'קומט נישט אריין די אלע זאכן, היינט קומט עס איבעראל אריין. איבעראל איז דא א ברודער אן אפגעפארענער, א שוועסטער אן אפגעפארענע, עפעס אן אפגעפארענע. און מען דארף זייער וואטשן. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'האט מיך געקאלט איינער פון די וואס זיי טוען אין עניני צניעות אין גער, און ער האט מיר געזאגט הרב נחום געבענטשט זאלט איר זיין פון הימל פונעם אייבערשטן, דער היינטיגער גערער רבי האלט נישט מיט מיט די גאנצע פאליסי, דאס איז אזוי ווי ביי ענק איז דא סיקריקן און אזוי ווי ביי די אראבער איז דא די דזשיהאדס איז דא ביי אונז די געבליבענע סיקריקן פון ווען גער איז געווען א חסידות פון הונדערט אדער צוויי הונדערט אינגעלייט, און דעמאלטס זענען זיי געווען באמת גאר חשובע אינגעלייט, כ'האב ענק געזאגט, דער גערער רבי האט געזאגט פאר א אינגערמאן, כ'מיין איך האב אים געקענט, ער איז נעבעך געשטארבן יונגערהייט ווייל זיין ווייב האט געוויינט, ער האט געוואלט וויסן פונקטליך וויאזוי ער ליגט, און ער האט געזאגט ניין דאס איז שוין צופיל קירוב, ער איז געווען א געהויבענער מענטש, מ'האט געזאגט אין גאנץ גער איז דאס פון די מספר אנא פון די ערשטע. און ממילא האט גערער רבי געקענט פירן זיין קרעמל. שפעטער אבער, דאס האט זיך אויפגעהערט. היינט איז דא טויזענטער, מסתמא איז גער מצוין די גרעסטע חסידות אין ארץ ישראל, און אפשר אין אמעריקע אויכעט, זיי האבן פופצן צוואנציג טויזענט יונגעלייט, און צווישן אזויפיל יונגעלייט איז דא אסאך מינים, און ער זאגט מיר מען מוז דאס אויפהערן, נאר דאס וואס איר האט געגעבן אן עצה אז מען זאל נישט טרייען איבערצומאכן סיטי האל, מען זאל לאזן אזוי, נאר מען זאל טון אויכעט ווען דער. דער קאמענדאנט קאלט אריין, זאגט ער, דאס איז די בעסטע עצה וואס כ'האב נאך געהערט אין מיין לעבן, קיינער האט נישט געזאגט אזא גוטע עצה, איר זענט ממש, איר זענט א דזשיניעס, איר זאלט מצליח זיין און אזוי ווייטער. דער היינטיגער גערער רבי האט אסאך מאל שוין געזאגט, מען האט געזאגט, מען האט דערציילט, ווען ס'איז צרות און פראבלעמען, האט ער געזאגט, די ערשטע זאך מוז זיין שלום בית, אז ס'נישט דא קיין שלום בית האב איך גארנישט פון די אלע חומרות. כ'האב ארויפגעלייגט דעם אינגערמאן וואס האט אריינגערופן, מען האט געטוישט אביסל זיין קול, הערט אים אויס. פסק'נט ר' מנחם,

זאכן וואס זיין טאטע דער שפת אמת האט איינגעפירט געוויסע זאכן דאס יאנקערס צייטונג פרי דאווענען געטוישט מ'זאל דאווענען זמן תפילה האט ער אמאל זיך אויסגעדרוקט כ'ווייס נישט ביי וועלכע האט ער זיך אמאל אויסגעדרוקט ווייל מ'האט אים געזאגט אז דער טאטע זכרון לברכה דער שפת אמת איז נישט אזוי היינט איז נייע צייטן מ'האט געמיינט אפשר א טויש ווייל ס'איז היינט נייע צייטן האט ער געזאגט ניין.

זיין איש גיי מיר שוין שעצן, ס'איז דא אידן וואס קענען אים, ער איז א איש צנוע מאוד, נישט צופיל מענטשן קענען אים, א באהאלטענע איד, און די וואס האבן שייכות מיט אים ווייסן וואס זיינע שיטות זענען אין די זאכן, און נישט אז ער וויל טוישן און איבערווארפן די פאליסיס פון זיין פעטער דער בית ישראל, ער איז א גרויסע חסיד פון זיין פעטער, אבער ער ווייסט קאפל מאל געלאזט פאלן ווערטער מער ווי איין מאל, מער ווי צוויי מאל פריוואט צו זיינע אינערליכע מענטשן, ווייל דער עולם ציט נישט מיט מיט דער זאך, און דער בית ישראל האט עס געטוען איז געווען גער, אפשר, אפשר א פאר הונדערט אינגעלייט, אפשר, פון די פאר הונדערט זענען געווען א חלק בני עליה וואס האבן געקענט מיטציען, מען רעדט היינט פון טויזנטער טויזנטער טויזנטער משפחות קיין עין הרע אין גער.

אויב ס'פאדערט זיך מער עונה דארף זיין מער עונה, וואס ס'שטייט אין שלחן ערוך, און די אלע וואס ווייסן ווייסן, נאר וואס דען, ס'דא קאמענדאנטן וואס האבן זיך געטרעינט אין די אלטע סיסטעם, און זיי טוישן זיך נישט, נישט נאר זיי טוישן זיך נישט, זיי מאכן זיך כאילו לא ידע, כאילו אלץ איז די זעלבע ווי ס'איז געווען, נישט אלע אבער א גרויס חלק, און איך מיין אז זיי מאכן אן די עיקר פראבלעמען. אבער נישט דאס איז ביי יעדער, און די אלע וואס האלטן אן די אלטע סיסטעם און זיי מיינען אז מען קען טון וואס מען וויל, איך בין נישט דער וואס קען זאגן סיבות, אבער אלע דארפן צאלן א פרייז, און זיין געזונט און שטארק, און קיפ אפ די גוד ווארק, הצלחה. נאכדעם האט מיך א צווייטער אפגעקאלט. היי הרב הגאון רבי נחום ראזענבערג, דיס איז מיי בראדער.

איי טענק יו ווערי מאטש פאר אלל די גוד ווארק יו דו.
ביי ביי. ער האט געזאגט אז זיין ברודער איז געווען אויפן טויטן בעט, איז געהאלטן ביים שטארבן אין שפיטאל, געקומען צוויי בחורים און זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן מאכן א פדיון נפש, האט ער געזאגט געזונטערהייט, פרעגט ער וויפיל קאסט עס, זאגט ער צען טויזנט דאלער, האט ער געזאגט קענסט גיין געזונטערהייט, ווייל זיי הערן דאך מיין האטליין, זיי ווייסן דאך. מ'טאר נישט געבן פאר קיין בחורים געלט, די צען טויזענט דאלער גייט פאר דראגס, נאכדעם געט ער א פרעג, און ביי די וועי פאר וועם גייט די פדיון נפש, זאגט ער פאר הרב הצדיק אליעזר בערלאנד, האט ער זיי ארויס געווארפן, הרב הצדיק אליעזר בערלאנד פאר דעם חזר'ליך נאך געבן געלט, עניוועי יענער איד זאגט דערצו אז די ברודער איז אים געשטארבן אבער ער פארשטייט אז די געלט וואלט געגאנגען נישט פאר גוטע פלעצער, נאכדעם באקלאגט ער זיך אז מען נעמט די קינדער יעצט, ער, חי לייפליין מיט אנדערע מען נוצט קינדער אז זאלן גיין נאך געלט. ער האט שוין געהערט מיין האטליין יארן און מ'טאר דאס נישט לאזן. קודם כל, די יונגל טאר נישט וויסן וואס דאס הייסט געלט, ער טאר נישט האבן קיין בייאינג פאוער, ס'איז זייער א שלעכטע זאך צו טון דאס מיט קינדער. און ער זאגט אז ער פייט דערקעגן, און ער וויל וויסן צו ער איז גערעכט, זאג איך הונדערט פראצענט ביסט גערעכט. צווייטנס, חי לייפליין זאל טון אזוי ווי די מקווה'ס, מקווה יו עס עי, זיי זאגן יעדן איינעם גייטס ברענגטס געלט, נעמטס ענק אראפ דארט פופציג צו זעכציג פראצענט, פאר פארהייראטע מענטשן זאגן זיי עס. מאכטס דערפון א ביזנעס? איז דאך עניוועי נישט כשר רוב פון די מקוואות וואס זיי בויען, ס'איז עניוועי בלאף מיט שקר, זיי זאגן זיי געבן מקווה, זיי געבן א צימער מען זאל זעהן ווי ס'איז שיין ווען מען קומט אריין, זיי קוקן נישט אויף כשרות, זיי קענען נאר האבן א כשר ארגענעזעישאן ווען ס'וועט זיין צוואַנציק רבנים אויפן פעיראל וואס זיי גייען ארום א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט בודק זיין מקוואות, און ווען מען גיסט א מקווה זאל דארט זיין א משגיח תמידי. איז למעשה זאג איך אים דו טוסט זייער גוט און איך וויל דיר פארציילן א מעשה, דערצייל עס ברבים, איך בין געווען א בחור אין סאטמאר ישיבה, איז געקומען די סיקריקים חברה, אה מען דארף אה מצוה אהער און אהין און עפעס, בקיצור בחורים זענען שולדיג פון צען ביז פופציג טויזענט דאלער וואס זיי האבן צוגעזאגט אז זיי וועלן גיין נאך געלט, בין איך צוגעגאנגען צו נתן יוסף, איך בין עס געווען. און צוגעגאנגען צו אים, איך האב אים געזאגט ניסן יוסף, די בחורים קענען נישט לערנען, זיי גייען נאך געלט, און זענען ביזי שאפן געלט, און איך ווייס נישט פאר וועם די געלט גייט. האט ער געזאגט ער וועט רעדן מיטן רעבן. ער איז אריין צום רעבן, איז ארויס געקומען, ער האט געזאגט א דרשה ברבים, געזאגט אזוי, די רבי האט געזאגט, יעדער נדר גייט על דעת הרב, א מענטש מאכט נישט סתם א נדר, גייט על דעת הרב, איך בין די רב פון די ישיבה, איך בין מתיר און מפר אלע נדרים מלכתחילה, בעפאר יו עיווען סטארט. אפילו פאר דו האסט עס נאך געזאגט בין איך שוין מתיר און מפר, אזוי אז ווען יענער לייגט אויף דיר א לחץ נאכדעם ער גייט אוועק האב אים אין בוידעם, וויל איך זאגן די זעלבע דא אויכעט, מען טאר נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט, כ'האלט אין איין רעדן פאר פורים וועגן דעם, דעמאלטס גייט מען נאך געלט. און חי לייפליין האט מיט דיר עניוועי גארנישט, ס'איז א וועלטי וועלטי ארגענעזעישן, א מולטי מיליאן דאלער ביזנעס, זיי טוען גוטע זאכן, דאונט מיסאנדערסטענד, הלוואי זאל מקווה יו עס עי טון אזוי גוט ווי חי לייפליין, ענד דערס נאו ריזען וויי טשילדערן שוד בי אינוואלווד, פונקט ווי טשילדערן זענען נישט אינוואלווד אין פרו ורבו ס'איז נישט קיין מצוה פאר זיי וואס זיי האבן נישט חתונה געהאט, אזוי נישט קיין מצוה אסאך אנדערע זאכן, און איינע פון די איז אז זיי זאלן גיין נאך געלט ס'איז נישט קיין מצוה פאר זיי. און שכוח אז דו האסט נישט געלאזט דיינע קינדער גיין נאך געלט, און אז דו האסט נישט געגעבן פאר דעם חזיר לעיזער בערלאנד ווייל ס'קומט אפילו נישט אן צו אים, ס'דא אזויפיל מענטשן זיי נעמען צאם אויף דעם חשבון יעצט, און אלעס לייגט עס אין טאש. און לעיזער בערלאנד איז א איד א מאלטי מאלטי מאלטי מיליאנער. סא ער דארף נישט דיינע פאר דאלער. נאכדעם וואס ער האט צאמגעזינדיגט האט ער נאך א קאסע מיט מיליאנען. סא דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אביסל עמורדזשענסי. און יעצט גיימער צו צום שיעור. ס'דא א ברודער פון דעם דיין פון דעם לאנדא. שמואל מאיר לאנדא האט א ברודער, ער קומט אסאך מאל אריין אין א שול אין בארא פארק און ער שרייט אויף איינעם וואס ער העלפט שטארק צו צו די מערכה קעגן די פעדאפיילס, איז וויל איך דיר זאגן אז דו ווילסט נישט דיין פיקטשער זאל זיין אויף אלע בלאגס און דיין נאמען זאל זיין מפורסם, זאלסטו נישט טשעפען מענטשן, דזשאסט ביקאוז דו האסט א ברודער וואס ער טאטשט זיינע קינדער מיינט נישט אז דו מעגסט דיך אננעמען פאר אים. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט אן עמורדזשענסי, איך מוז צולייגן נאך אן עמורדזשענסי. נעכטן איז געווען א וואוט וועגן די סווימינג פולס, מ'האט געפייט אז מ'זאל האבן צוויי שעה פאר די פרויען, כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך וועגן דעם. למעשה וואס איז געווארן איז אז מ'האט געפייט און געפייט און געפייט ביז מ'האט אויסגעפייט אז יא, די פרויען קענען טאקע גיין אליינס ווייל ס'דא ס'איז דא אפילו קאלעדזשעס וואס ס'דא נאר פרויען, ווייל ס'דא פרויען וואס זיי פילן נישט באקוועם צו זיצן מיט מענער. האט נישט מיט הלכה, ס'האט צו טון מיט אביסל איידלקייט, א פרוי איז א צניעות'דיגע זאך, אפילו א גוי'אישע פרוי, דער אייבערשטער האט איר באשאפן פון פלייש און נישט פון די ערד, במילא איז זי צניעות'דיג, עניוועי, עס איז נישט וויכטיג, וואס איך וויל זאגן איז. ס'איז נאר דא איין זאך וואס מ'האט ענק נישט פארציילט, אז די געזעץ זאגט אבער די טרענסדזשענדער, למשל עיבי בעיבי שטיין, וואס ער איז געווען א זכר און ער איז היינט א נקבה, צו איך ווייס פארקערט, איך בין שוין אזוי קאנפיוזד אין די עיבי בעיבי פרשה, אז איך ווייס שוין באמת נישט וואס ער איז געווען און וואס ער העט זיין, היה הוה ויהיה, איך ווייס שוין גארנישט, באט עניוועי. ניין איך ווייס יא נאר מען טאר נישט זאגן ווייל אז טאמער רופט מען אים יעצט א זכר קען מען גיין אין דזשעיל מען קען געבן א טיקעט פאר צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער און כ'מאך א קל וחומר איך האב ענק געבעטן אז עטס זאלטס מיר העלפן איינער זאל מיך נעמען מיט א טראק איך זאל קענען נעמען סי די על לייסענס פאר א טראק אז סזאל זיין גאלדען טעיסט אין אלע פלעצער אין קאנטרי ווייל כהאב דאך געוויסט מען האט איינגעשפארט זייער דרייווער דעם אובערלענדער און קיינער האט מיר נישט געוואלט צוהעלפן למעשה האב איך נישט קיין האב איך נישט געקענט מאכן קיין סי די על אויפן טראק, סאו שטעל דיר פאר, איך האף אז עס איז זיין גענוג צו עסן דעם זומער, באט עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז אז איך על אים זאגן אז ער איז א יונגל העט ער מיך סוען ער איז א מיידל, איך על אים זאגן ער איז א מיידל העט ער זאגן ער איז א יונגל, איך קען מיך נישט אויס אין די זאכן, איך לאז עס ארויס, עניוועי, די טרענסדזשענדער די דזשענדער חברה מעגן גיין שווימען מיט די פרויען, איר הערט וואס דא טוט זיך? יעצט דער עיבי בעיבי שטיין גייט דאך ווערן א נקבה. און טאמער העט ער ווערן שוואנגער העט ער דאך ווערן גראב, איז וואס העט ער הייסן דעמאלטס? ער העט הייסן אויף ענגליש א טרענס פעט. און דוב הייקינד דער גנב און דער רוצח דער קאכניק, ער איז געשטאנען מיט א פיקטשער אין פראנט פון די מידיע און געזאגט פאר די פרוי מ'האט עס ברוך השם פאר ענק ערלעדיגט באט הי דידנט טעל יו די טרוט. הי דידנט סעי מ'האט ערלעדיגט, אבער די דזשענדער חברה קענען דארטן גיין. יעצט וועלכע אידישע טאכטער וויל גיין מיט א טרענס דזשענדער חברה מאן שווימען? וועלכע? זאגטס מיר. יעצט דאס איז אונזער מידיע. אונזער מידיע איז מורא'דיג קאנטראלד. די מידיע מיין איך די היימישע. דער איד, דער בלאט, די צייטונג. איינער טשעפעט מיך היינט, זעהסט ווי קאנטראלד ביי אונז איז די מידיע. מען שרייבט נישט אז דיין טאטע האט איבערגעלאזט. קינדער, פארוואס זאל מען ווילן שרייבן א גוט ווארט אויף דיר? זאג איך אים, ביסט א גרויסע בהמה, זאג איך, און קום, זעסט דא שטייען פופציג אינגעלייט מיט צען פרויען מיט קינדער ווארטן אויפן באס, גיי פרעג יעדן איינעם ווער נחום ראזענבערג איז, וועט ער דיר זאגן. א בהמה'שקייט! אברהם איז בכלל אן אפגעריסענע בהמה, איך ווייס נישט צו ער האט נאך דארט שערס, איך האב דאך אים געגעבן אומזינסט עדס פון רוסלאנד, איך האב באצאלט פאר מיינע עדס וועגן מקווה'ס, און ער האט נישט געקענט רעזיסטן אז ער האט געמוזט אריינשרייבן דעם חרם, איי די. פערד איז טיפש דו, וואס האסטו געהאט דערפון? זיי האבן דיר באצאלט אפאר טאלער? צו זיי האבן דיך געסטראשעט? עניוועי, דאס איז אונזער מידיא. מען ווייזט א פיקטשער ווי דוב הייקינד זאגט א שקויעך וואס פאר א גוטע ארבעט מען האט געמאכט, און מען האט געמאכט אז די פרויען אום קענען ברוך השם גיין שוין שווימען ווייל מען האט צוגעטיילט די צוויי שעה פאר די פרויען. אבער מען האט דאך נישט אויסגעזאגט אז איינע, איין סעקט, א כיתה מענטשן, מעגן יא דארט קומען טרענסדזשענדער. ס'איז א זכר געווארן א נקבה, צו א נקבה א זכר, מיט דעם קען מען זיך אונז נישט שטעלן ווייל דאס איז היינט אזוי הארב, דאס איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל אנזאגן יעדן איד וואס ער האט א פרוי וואס זי גייט שווימען זאל וויסן, זי גייט שווימען אויף א פלאץ ווי ס'קומען טרענסדזשענדער מענטשן שווימען בשעת מעשה, און ממילא הער אויס אז ער העט איר רעיפן, ער איז דאך א זכר. באמת איז זי דאך א זכר, קען זיין זי האט נאכנישט אפגע'מל'עט די מעשה, סאו בי ווערי קערפול ווער יו לעטינג יור טשילדרען גאו, און דיין ווייב אויך, דיין ווייב איז אויך נישט אימיון, זי איז אויך נישט שאק פרוף קעגן זנות, והא ראיה זי ברויך עס האבן פון דיר אויכעט יעדע נאכט, אדער ווענעווער שי נידס איט, סאו פליז בי ווערי ווערי קערפול.

ער האט דאך אן אות ברית קודש, איך בין זיך מטמא געווען, ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי דעס איז מורא'דיג וויכטיג. נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן פארן עולם, אונז לעבן נאך אלץ אונטער דעם אלטן אזיאטיש מארמאראשער דרוק, ס'איז דא אין בית שמש איז דא איינער וואס ער דרייווט קינדער, קיצור מ'האט אים געכאפט אז ער האט איין קינד געטאטשט, ווייל היינט קומען דאך שוין די קינדער פאראויס, די פאליס ווייסט אז ס'איז דא הונדערטער וויקטימס ווייל ער דרייווט שוין יארן און ער איז א חזר. אזוי ווי ברוך מרדכי, הונדערטער וויקטימס איז דא. נאר וואס? קיינער וויל נישט קומען פאראויס. די פאליס עדווערטייזט מען זאל קומען פאראויס, זיי בעטן מען זאל קומען, זיי ווילן האבן א גוטן קעיס קעגן אים, זאלן אים אוועקלייגן לאורך ימים. ווילן ער זאל קענען זינגען אורך ימים אז ביעהו ואראהו בישוע תי און דער עולם וויל נישט קומען פאראויס אז דעם טוט עס וויי, עטס מיינסט נאך אלץ עטס שלאגטס ענק מיט נחום ראזענבערג, עטס שלאגטס ענק מיט אפגעהארגעטע קינדער, דעטס אלל יור פייטינג וויט. כ'פארשטיי ס'איז שווער פארן עולם ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זיי לייגן א לחץ, און ביז יעצט איז געווען מותר לכתחילה יעצט אסר'ט מען עס פלוצלינג, כ'פארשטיי, באט דאס וועט אויך נעמען אן ענדע, שוין דאס איז שוין א צוגעלייגעכטס צום צוגעלייגעכטס. כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט אז די סיסטעם פון הימל ארבעט אזוי, א מענטש קומט אראפ און מען געבט אים א קראנקע פרוי, לאמיר זאגן א נערוון קראנקע, נו, ער גט זיך, ער האט חתונה מיט א צווייטע, זעט ער די צווייטע גארנישט בעסער ווי די ערשטע, וואס ער פארשטייט נישט איז, זיין מזל איז צו האבן א קראנקע פרוי, ס'וועט דיר גארנישט העלפן וויפיל דו וועסט דיך גט'ן און וויפיל דו וועסט דיך נישט גט'ן, דאס איז דיין מזל, ענד יו העוו טו בעיר וויט איט. אקעי. יעצט, ס'איז געווען נעבעך א מיידל, א כלה, זי האט געכאפט א ביטערן קאר עקסידענט, פון ווען מ'איז חתן כלה איז מען שוין אינעם זעלבן מזל, כאטש זי האט נאכנישט חתונה געהאט. זי האט געכאפט א קאר עקסידענט, נעבעך שיער א האנט האט זי פארלוירן, מען האט עס צוריק גענייט, איך ווייס נישט צו ס'האט צוריק געכאפט צו נישט, די זאכן דערציילט דאך שוין נישט די נייעס, אבער ס'איז געווען יענע פרשה, יענע בהלה. יעצט פינף חדשים שפעטער איז דער חתן געפארן מיט א באס, און ער איז נעבעך אויך געווען אינוואלווד מיט א עקסידענט. נאר ער איז נישט אזוי געשעדיגט געווארן, ער איז שוין ברוך השם ארויס פון שפיטאל. אבער פון דעם וועסטו דיך אויסלערנען, מען קען נישט אוועקלויפן פון א שלעכטן מזל. למשל, אז איינער באקומט א קראנקהייט, ער פאלט אריין אין א שפיטאל צו וואס, קענסטו אוועקלויפן דערפון? ניין. פארוואס זאלסטו דיר איינרעדן אז דו האסט באקומען א קראנקע פרוי, קענסטו פון איר יא אוועקלויפן? אויב דו האסט דאס באקומען, איז ווייל דער אייבערשטער וויל דו זאלסט מיט דעם הויקער לעבן. ער האט עס דיר נישט געגעבן אז דו זאלסט נישט לעבן דערמיט, ער האט דיר געגעבן זאלסט יא לעבן דערמיט. סאו דער צווייטער וועט זיין פונקט די זעלבע אויב נישט ארגער חלילה, מיט דעם זאלסטו געדענקען, דאס איז דיין מזל און מיט דעם זאלסטו דיך טרייען צו עלטערן. יעצט דאס איז אלעס אויב ס'איז קראנק, וכדומה. איך האב א כלל און איך זאג עס אלע יארן, איך פלעג געבן מענטשן הדרכה זאלן זיך גט'ן, זאלן זיך נישט גט'ן, פלעגט מיך איינער פרעגן, ס'האט טאקע אייביג גוט געארבעט, און וויאזוי קענסטו די זאכן אזוי גוט? זאג איך אים, כ'האב געלערנט א פסוק אין חומש, ותקל גברתה בעיניה, האט דער אייבישטער געזאגט שיק זי אוועק, ווי לאנג ס'איז דא דרך ארץ, דעי סטיל ריספעקט יו, איז סיקנעסעס ענד עניטינג עלס איז נישט קיין סיבה מ'זאל זיך גט'ן, אויב די פרוי ווערט שוין אן עזות פנים, אדער פארקערט די מאן ווערט אן עזות פנים פאר די פרוי, און א חלק פון זיין אן עזות פנים הייסט טשיטן, אז מ'טשיט הייסט אן עזות פנים, דו שפייסט יענעם אין פנים, אויב ס'האלט דארט דעמאלטס מוז מען זיך גט'ן, אבער אז ס'איז נישט געזונט. הע הע ליסן, ווען דער חתן זאגט ווען מיין כלה געהאט אן עקסידענט, כ'ווייס נישט צו איר הענט ארבעט צו נישט, און אפילו ווען ס'ארבעט איטס נאט פול קעפעסעטי, וואלט ער געזאגט הע הע ליסן, איך ברויך דיך נישט, ער כאפט נישט דאס איז זיין מזל, איז אפאר חדשים שפעטער האט ער געכאפט א ביטערן באס עקסידענט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, אמעריקע איז דאך ארעם, זיי האבן נישט קיין געלט, די אלע גאווערמענט באנדס קויפט דאך אויס טשיינע, און זיי האבן דיפאולטן. וואן דעי העט אמעריקע מאכן א מארשעל לאו, זיי זאגן יעדן כ'האב ענק אלע אין דרערד, ס'איז געווען גוטע זיבן יאר, יעצט קומען די צוויי הונגער יאר. עניוועי, איך וויל ענק זאגן איין זאך, אונז האבן נישט קיין געלט, פונדעסטוועגן דאך, כ'בין געגאנגען יעצט אין מאונט סיני אין האספיטאל, ווייל איך וויל ארויסרוקן דעם. דעם הגר המצרי דער וואס האט געזאגט זאל מיין טאטע פייגערן וויל איך אים ארויסרוקן פון שפיטאל ער טאר נישט דארט ארבעטן ער באקומט געלט דער עולם מיינט ער איז א צדיק ער טוט עס ער באקומט הונדערטער טויזענטער דאלער קודם האט ער א סעלערי און ער האט מענטשן וואס שטופן אים אונטער סא דער לעזער וואלד מוז גיין פייפן סא עניוועי בין איך דא יעצט אין שפיטאל און איך טריי צו זעהן וואס מען קען טון איז למעשה דער עולם זאל נישט מיינען אז דאס הייסט מסירה איך מסר נישט פאר די גאווערמענט איך זאג נאר פאר די בעלי בתים אז ער איז נישט קיין עסעט פאר די האספיטעל. אז ער קען נעמען פרייוועט ריווענדזש אויף א טאטן פון א מענטש וואס ער האט עפעס א סכסוך מיט זיין ברודער צו ער האט זיין טאטן אויפן האטליין אמאל און אמאל דעטס דעטס נאט א וועי טו דיעל וויט איט עניוועי דעס אזוי האט ער געלערנט אין באקעווין און פון ווי זיין טאטע קומט פאר פאר זיין טאטן וואלט דאס געווען א גוטע הנהגה וואס איך וויל יעצט ארויסברענגען איז אז ער מוז פליען פון שפיטאל ליין איך דא זיי האבן יעצט א נייע זאך זיי האבן געפענט א נייעם קליניק איר הערט? נישט דא קיין געלט צו היילן קראנקע, קענסער פעישענטס מוטשענען זיך, מען מוז זיי צושטעלן געלט מיט אלעם, ס'איז דא א נייע גאנצע דעפארטמענט פאר טרענסדזשענדער, ווער ס'וויל ווערן פון א זכר א נקבה אבער פון א נקבה א זכר פאר א גוט יאר, ווען ער וויל ווערן זאל ער ווערן, ער האט געלט זאל ער ווערן, אבער אז ער האט גארנישט וואס.

פילן. מיט וואס ביסטו גרויס? דער טרענדזשענדער, ער איז גארנישט, ער האט גארנישט, דער אייבערשטער האט אים געגעבן א כלי, גייט ער עס אפשניידן, צו מאכן א לאך, אויך וואס, מיט וואס, מיט ווען, דו האסט נישט קיין געלט אויך נישט, גיי ברעך קאפ, געקומען אמאל א איד צו א רב, און ער זאגט, איך זעה יעדער קומט שלאגן כפרות, מען געט דעם רב א רובל. זאגט ער, רבי איך האב נישט דעם רובל, אפשר קען דער רבי סתם אזוי שלאגן כפרות פאר מיר, זאגט ער, איך וועל דיר זאגן עפעס, האסט נישט דעם רובל, וועל איך דיר זאגן, יענער האט א רובל, וועל איך זיין א כפרה, אבער אז דו האסט נישט קיין געלט, אומזינסט זאל איך ווערן דיין כפרה, נע, פארשטייסט, עס איז נאר נאך נישט קיין געלט אויך נישט, מען עפענט דעם שפיטאל, די שפיטעלער גייען אונטער, אלע גייען צובראכן, און יעצט גייט מען עפענען א גאנצן קליניק פאר די דזשענדער חברה, מען וועט מאכן ווידיאוס, מען וועט עס עקספלעינען, עס וועט זיך טון, רחמנא לצלן, וויאזוי די. די גאס גייט שוין היינט דאון טאון, פארשטייסט? מען פלעגט זאגן אינדערהיים א גביר א גיסטע, יעדער געהאט א גיסטע, האט אים אזוי אנגעגליסט, קענסט אים גארנישט טון ווייל ער האט געלט, אבער וואס איז מיט דער עיבי שטיין, דער טאטע איז אן ארעמער מגיד שיעור, ער קען נישט רעדן וואס ער דארף, ער מוז רעדן וואס די קהילה הייסט אים רעדן, און ער רעדט ווי א משוגענער, ער זאגט נחום ראזענבערג האט הינטערגעברענגט די יוגנט בשעת אונז האבן שוין די לעצטע פֿינף און דרײַסיק פערציג יאר, א גרויסן נומבער פון דראפאוטס און סקומט צו יעדעס יאר מער און דער האטליין איז נאכנישט קיין צען יאר אלט סאו איך האב הינטערגעברענגט די יוגנט עיבי בעיבי מאטל שטיין האט געלאזט ס'זאל פארקומען אלעס נישט אין מונקאטש אפרים שטיין האט געגנב'עט אויף די ישיבה'ס חשבון מיליאנען און ער האט נאכדעם אפגעגנב'עט פאר זיך און דאס אלס טרייפע געלט און דאס האט אפגעברענגט די יוגנט האט נישט מיט מיר גארנישט איך בעט דיך דו שטיין עיבי בעיבי'ס טאטע זאלסט מיין נאמען נישט בקהלם אל תחד כבודי מיין נאמען זאלסטו נישט מענטשענען. ווען דו מענטשענסט מיין נאמען זאלסטו גיין פיר מאל אין די מקווה און זאלסט ארויסוואשן דאס מויל זעקס מאל מיט בליטש. דו שייגעץ, דו לאו-לייף, דו סאטמארע הונט וואס דו ביסט. מען האט דיר געהייסן זאלסט זאגן אז איך ברענג הינטער די יוגנט ס'זאל בלייבן א פלעק אז נחום ראזענבערג האט עס געטוהן דערווייל אבער דער אייבישטער האט אנדערש געוואלט, דער אייבישטער האט געוואלט ס'זאל ארויסקומען דער אמת. ווי האט דער געזאגט, דער בערגמאן האט געזאגט פארן רימניצער רעבן, האט מען מיך חושד עפעס גע'גנב'עט געלט, זאגט ער ניין דער אייבישטער זאל העלפן דער אמת זאל ארויסקומען, זאגט ער ניין ניין רעבע ווען דער אמת קומט ארויס בין איך אויף צרות. האט אים דער רימניצער רבי ווייטער געשיקט, גיי אין דר'ערד, קומסט מיר ברענגען דא צען טויזנט דאלער, ס'דא וואס זיך דערציילן ס'האט מיט סאטמארער מלכות, סא עניוועי, אונז ווייס מען ווער ס'האט אומגעברענגט די יוגנט, עיבי בעיבי שטיינס טאטע מיטן זיידן, אפילו דער פאלטיטשאנער איז אויך נישט חף מפשע. יעצט אזוי ווי ס'קומט אייביג צו זאכן וויל איך ענק זאגן, איך גיי נישט יעצט איבערהערן וואס כ'האב שוין געזאגט די וואך וועגן די פרשה פון מאנטשעסטער, ווייל. כ'ווייס נישט פונקטליך וואו כ'האב געהאלטן דעמאלטס, ס'איז אבער דא נייע דעוועלאפמענטס. מ'האט ברוך השם זוכה געווען אז מ'האט איינגעזעצט דעם בן ציון ערלינגער, מ'האט אים איינגעזעצט, מ'האט אים, די פאליס האט אים אויפגעפיקט, און זיי האבן מיר געשיקט פונקטליך די אלע טעסטעמאני וואס דאס קינד האט געגעבן, רחמנא ליצלן, כ'קען עס נישט ארויפלייגן ווייל ס'איז א וויקטעם, און זיי האבן אויכעט געשיקט אלע טעסטעמאני פון זיין טאטן,

רעספעקט ער זיי נישט, וואס רעספעקט ער נישט זיינע קינדער, סאו איף הי דאזענט ווארי פאר דעם דאונט יו ווארי פאר דעם, עניוועי מען האט אים ברוך השם איינגעזעצט, יעצט גייט מען דורכגיין די זעלבע פרשה ווי מיט גרינהאוז, די זעלבע זאך, גרינהאוז זיצט צען עלף יאר אין דזשעיל נאך אויסגעבן מיליאנען, דא גייט אויך זיין די זעלבע, יעצט די פאליס בעט זיך מען זאל קומען פארוורד ווייל זיי ווייסן ס'איז דא צענדליגע וויקטעמס שוין ארויסגעווארפן פון צוויי תלמוד תורה'ס. ארץ. און ער דרייט זיך ווייטער. א פאני זאך, אינטערעסאנט, איך האב נישט וואו צו דאווענען, ס'איז דא הונדערט פֿופֿציק שולן אין ווילימסבורג, און איך זוך נאך וואו מ'לאזט מיך אריין דאווענען, און כ'בין געווען א אבל נאך מיין טאטע נאך מיין מאמע, כ'האב נישט געהאט וואו צו דאווענען, כ'האב געמוזט פארן אויף ארץ ישראל אויף צפת, און דארטן האט מען מיך אויך ארויסגעווארפן. ר' ערנסטער דער רב זיינס א זון, דער וואס איז זיין איידעם ביי ר' שמשון אין בני ברק, האט מיך געהייסן איך זאל מיר גיין, שטעל דיר פאר, און יעדער חזר האט וואו צו דאווענען, נישט נאר דעם. ער האט ווער ס'נעמט זיך אן, יעדער איז ביזי מיט, ווען ס'געווען די פרשה פון גרין האוז איז געווען דא דער סופאוזינגלי דער גרויסער בעל צדקה אהרן חידא ווייס'נס ברודער, ווייס הייסט ער. ער רופט זיך א ראדענקער רעבע. ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל דעמאלטס. ער האט מורא געהאט מ'גייט זיי אלע אויפפיקן, און מ'וועט זיי אויפפיקן, וואטש אין זע, ווייל ווען גרין האוז קומט ארויס פון תפיסה האט דער דזשאדזש געזאגט כ'וועל נאך מיט דיר אסאך צו רעדן, ווער ס'האט דיר געגעבן דאס געלט, ווער ס'האט דיר געגעבן די פאלשע פעספארטס, סא די דזשאוקס האבן זיך אויפגעהערט און יעצט גייען זיי זיך אויכעט אויפהערן. סא האט מען נאך א גוטן ארעסט, נעבעך א ריזיגן ארעסט, א מענטש וואס האט אפגע'חזר'ט יעצט א קינד, וואס דאס קינד איז אין קיין שום תלמוד תורה נישט, ווייל מען האט אים אנגע'חזר'ט. ער ברויך שוין נישט קיין תלמוד תורה. ער ווייסט שוין וואס אשה כי תזריע וילדה זכר הייסט און ער ווייסט שוין וואס משכב זכר הייסט. כ'האב אבער אנגעזאגט יענעם, דער וואס איז אינוואלווד אינעם איינזעצן, אז זאל זייער וואטשן אז דו זאלסט נישט ווערן די עי טי עם מאשין. דאס מיינט אז מ'וועט אנהייבן צו סטראשען דאס אינגל מיט געבן דעם טאטן גרויסע געלט, זאלסט דאס אויך מודיע זיין סיי פאר די פאליס און סיי פאר די טשיילד פראטעקשאן. און ער האט געפאלגט. און איך האב אים געפרעגט, דו האסט נישט מורא? וואוינסט אין אזא סמאל קאמיוניטי? זאגט ער, איך האב פאר קיינעם נישט מורא. איך פאר יעצט אוועק וואוינען אויף ארץ ישראל, איך זעה אז מאנטשעסטער איז א פארשאלטן, פארשטינקענע, טייט-ניט קאמיוניטי וואס מ'קען טון וואס מ'וויל מיט קינדער. און איך גיי נישט ברענגען קינדער אויף די וועלט מ'זאל מיט זיי קענען טון וואס מען וויל. פיין, סא האט ער נישט קיין מורא איינפאך. כ'האב נאר געוואלט זאגן אז טאמער ווייסט נישט איינער אז דער בהמה בצורת אדם דא אין לעיקוואד, דער מנהל רוחני, דער בהמה, דער עוכר ישראל, דער איז געקומען פון מאנטשעסטער, און ער הייסט מתתיהו סאלאמאן, ער האט שוין יארן געבעקט. אין מאנטשעסטער די אלע חזירים, ס'איז באקאנט, אונז האמיר נעמען, און יעצט איז ער געקומען אויף לעיקוואוד אפצוהארגענען לעיקוואוד, באט איטס גאנע סטאפ אם ירצה השם. יעצט דער חזיר איז אויכעט א נעפיו פון דעם וועסטהיים, ווער ס'געדענקט וועסטהיים האט מען שוין געכאפט מיט פסל'ע מקוואות, זיין הכשר איז גארנישט ווערט, און איך האלט אז דר'עולם זאל נעמען מאכן טארגעטס אונטערצוברענגען וועסטהיים, ער האט דאך נאר אפאר טאלער ווייל ער געט טרייפען הכשרים. לאמיר אויפהערן צו נוצן זיין הכשרים, אונז זעמער פונקט אזוי שטארק ווי די חזירים וועדער יו בעליוו איט אר נאט, אונז דארף מיר זיך פון קיינעם נישט לאזן נאר צוריק שלאגן, נישט ביי מיט די הענט, יו נאו, יעדן קען מען ערגעץ ווי מען זאגט טרעפן ווי ער האט א וויק פוינט, און וועסטהיימ'ס וויק פוינט איז מען דארף זיין הכשר בויקאט, א נייע מעשה א גאנצע קהילה בעקט חזירים, און די וויקטימס לאזן זיי זאלן גיין אין דער ערד, זיי לייגן יעצט גרויס פרעשור אויפן קינד, אז די קינד זאל צוריק ציען, און אונז לייג מיר פרעשור אויף די גאווערמענט אז זיי זאלן געוואויר ווערן ווער ס'סטראשעט, פארשטייסט א חזר ערלאנגער א רעבע פליט אין הימל א גאנצע מעשה, און ער האט אנהארגענען אזוינפיל קינדער, אנבעליוועבל. ס'יעצט אריינגעקומען מעידזשער נוז אז האבערפעלד'ן האט מען אינדייטעד. און נאך פיר גרויסע פאליס אפיסערס, און נאך עטליכענע גאר היי רענק אין די פאליס דעפארטמענט. כ'האב ענק געזאגט ס'וועט נעמען אן ענדע צו די אלע זאכן, און דער עולם מיינט אפשר איך בין אינוואלווד אין דעם, ניין, איך וויל נאר ענק אויסלערנען אז די גאנצע תורה איז געבויעט אויף דרײַצן מידות, איינס פון די דרײַצן מידות איז קל וחומר, נעמטס ענק קל וחומר, וואן דעי וועמעט זיך פארלייגן. אויף סעקשועל אביוז און אויף די אלע וואס האבן געשטערט און די אלע וואס האבן עס פיינענצירט און זיי האבן זייער חיים טובים דאס איז דזשאסט א ווארנינג ווייל די גאנצע תורה גייט דאך איבער קל וחומר מען זעט אזוי און אזוי גזירה שוה מה מציני ס'וועט קומען אויף די אלע די ענדע. און ס'איז דא נאך א רב וואס מ'טאר נישט פארגעסן זיין נאמען ער איז די דריטער שייגעץ וואס ער לאזט נישט מ'זאל קומען פאראויס ער הייסט דניאל ארצל. און אין גאנצן געווארן רב וועגן דעם ווייל ער האט זיך געשלאגן קעגן דעם עירוב. פארשטייט? די מלחמה אויפן עירוב האט אונז גורם געווען אז איבעראל איז דא פעדאפיילס, און וויבאלד מען שלאגט זיך דאך אויפן עירוב, נעמט מען אריין אלע חזירים און אלע רבנים וואס זיי בעקן די פעדאפיילס און פארטיג, און אזוי זענען די קינדער אין אין דזשעפערדי. ס'איז אנבעליוועבל וואס אזא פאלשע תורה האט אנגעמאכט. די פאלש די רבנים האבן געזאגט ס'איז נישט דא קיין עירוב און מ'טאר נישט און די רבי זכרונו נישט לברכה דאס האט אונז אראפגעברענגט אינגאנצן אנבעליוועבל און נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז געווען א מיידל וואס איז געגאנגען שווימען מיט אסאך חבר'טעס ביים ים אויפן וועג אהיים איז זי הינטערשטעליג געווארן און די טעקסי האט זי איבערגעלאזט דארט ווייל ער האט נישט געוואלט ווארטן. און איז אנגעקומען אליינס אהיים געוואקט נאך שעה. די זעלבע מעשה איז געווען דא אמאל אויכעט ביי פייוויש'נס מוסד האט ער געברענגט די מיידלעך פון אוקריינע און א גוי א רוסישער האט זי אויפגעפיקט האט מיט איר געוואוינט א גאנצן נאכמיטאג ווען ס'איז געווען שפעט נאכן זמן פון פסח האט ער זי צוריק דעליווערט אויף ווילימסבורג פארשטייסט וואס דא גייט פאר און מענטשן לאזן זיך נאר מענטשן רעדט מען איין אז די קאר האט נישט געוואלט ווארטן, די זעלבע איז געווען צוויי יונגלעך זענען געווען פארלוירן א גאנצן טאג אין בני ברק, דערנאך זענען זיי אנגעקומען אהיים, מען האט זיי געפרעגט ווי זענען זיי געווען, מען האט זיי געטראפן אין עפעס א שול אין בני ברק, זיי זענען דארטן נאר די לעצטע צוויי שעה, אויב דו האסט זיי שוין געטראפן דארט, איינער האט זיי מסתם גוט גערעדט נעבעך און געטון וואס מען טאר נישט, און דאס איז אונזער אומגליק, מען גלייבט אלעס, און מען האט מורא עפעס צו טון ווייל מען האט מורא אז מען וויל זיך נישט מאכן די הענט שמוציג. די זעלבע מעשה איז געווען ביי סקולענער רבי'ן, האט מען געזוכט עפעס א בחור ער האט א יונגעל פון זיבן אכט יאר אלט און מען האט אים געזוכט איבעראל מען האט אים נישט געטראפען ווי האט מען אים געטראפען ביי סקולענער חזר אין בית מדרש ווער ווייסט וואס ער האט מיט אים געטון אין זיין מקווה דארט. יעצט אן אויטא האט איבערגעפארן א קינד איז געגאנגען דער דרייווער און האט אים אויפגעהויבן דאס איז די ארגסטע זאך צו טון פאר א קינד אז מען רירט אים אן ווען ער איז צוקלאפט ווייל מען קען אים צורייסן אינעווענדיג. די ביינער קענען אים צושטעכן די לונגען מיט אלעם. ס'איז אזוי ווי דער טאטע וואס ער האט געלאזט די קינד אין קאר אויף צוויי שעה און ער איז געווען אינגאנצן טויט האט ער אים אריינגעלייגט אין פרידזשידער אפשר וועט ער אויפלעבן. יעצט איז דא יעצט איינער וואס איז צוריקגעקומען ער איז געווען א ער איז געווען א פרומער ער איז געווארן א פרייער און ער איז צוריקגעקומען צו פרומקייט ער זאגט ביי די פרייע דא די זעלבע בלאפן זיי פארקויפן גארנישט און ס'לוינט זיך נישט צו זיין א פרייער סאו מ'טרייט עס אויס זעט מען ס'איז גארנישט בעסער אויף יענע זייט. יעצט איז דא איינער א גאר א חשוב'ער אינגערמאן, א פינף און צוואנציג יערעדיגער אינגערמאן, ער הייסט וואקנין, ער האט זיך נעבעך דערטראנקען אין חדרה, און וואס האט מען געזאגט אויפן הספד, אוי די פארשאלטענע טעכנעלאגיע, טעכנעלאגיע, רבותי הערט שוין אויף, יו לוק סאו פאני און סאו סטופיד, אז יעדער לאכט שוין, אפילו ענקערע מענטשן לאכן שוין, ווייל קודם כל דער אינגערמאן האט נישט געהאט די טמא'נע כלי, און וואס איז אן אנדערער שולדיג אז. ס'דא טעכנעלאגיע, וואס איז דער אינגערמאן שולדיג געווען? סאו איך וויל ענק עפעס זאגן, יו העוו טו סטארט מעקינג א ליטעל סענס, ווייל עטס ברענגטס אראפ דאס גאנצע אידישקייט. יעצט, איך האב שוין גערעדט דערפון אויפן שיעור, אז מען טוט זיך אויף דוב הייקינד, מען האט ערלעדיגט אז מ'עט קענען גיין שווימען, די פרויען עקסטערע. איך האב געוואוסט אינסייד אינפארמעישן אז דאס איז געווען א דיעל אז די טרענסדזשענדער וועט מען נישט קענען ארויסווארפן. אייבי בעיבי שטיין איז געגאנגען א טאג פאר זיין באבענס יארצייט, די הייליגע ווייצענער באבע, איז ער געגאנגען, אויף די געי פארעיד, אייבי בעיבי מעג דארטן קומען שווימען, דאס איז געווען די דיעל, נישט נאר ער נאר יעדער, און איך האב געוואוסט אז דאס גייט זיין, און איך קוק צו היינט, ס'האט מיך ממש, ס'האט מיך אזוי אויפגערעגט, קול מבשר זאגט נאך א טריט צו קדושה, ט'ערלעדיגט מעטראפאליטען פול מיט נאך א פול, אז מ'וועט קענען גיין דארטן שווימען נאר פרויען אליינס. האסט מיר דערציילט אז די פרויען גייען גיין שווימען מיט תערובות מיט משכב זכרים חברה, מיט אזאלעכע וואס ווייסן נאך נישט צו זיי זענען א זכר צו א נקבה, דאס זאגט ער נישט, אבער די טעכנעלאגיע איז די פראבלעם, רבותי מען פאפט זיך אליינס, און יעצט פארשטיי איך פארוואס איז עבי בעיבי געווארן פון א יונגל א מיידל, ער איז אזוי צומישט ער ווייסט נעבעך אליין נישט, זיין טאטע האט אים איינגערעדט ער איז א יונגל, און עס זעט אויס אז ער האט אנערקענט אז זיין טאטע איז א ליגנער, גלייבט ער אים שוין גארנישט. דאס איז געווען צוגעלייגט, און יעצט גייט מען צו צום שיעור. אקעי, יעצט קומען מיר צו די פרשה פון די וואך. ויקח קורח, ס'איז געווען איינער א מגיד ער האט געהאט איין דרשה אויף פרשת קורח, פלעגט ער ארום פארן איבעראל און ארויסגעבן דאס טאשטיכל, און ער האט עס אראפגעלייגט אויפן שטענדער, נאכדעם זאגט ער, אוי איז אראפגעפאלן דאס טאשטיכל, זאגט ער, נו אז דו ביסט אראפגעפאלן אין די ערד אזוי ווי קורח, לאמיר שוין רעדן פון קורח, און נאר דאס האט ער געקענט, עניוועי, ס'איז געווען אזוי, דעם פאריגן פרייטאג, איז געווען די טאג פון די הריגה פון רבי שמעון בן גמליאל הנשיא און רבי ישמעאל כהן גדול, זיי האבן זיך ארום געקריגט צווישן זיך, רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט איך גיי נישט זען ווי א כהן א משרת פארן הייליגן באשעפער גייט מען אים הרג'נען, און רבי ישמעאל כהן גדול האט געזאגט איך גיי נישט זען. וויאזוי מען גייט הרג'ענען ר' גמליאל דעם נשיא, בקיצור זיי האבן געווארפן גורל און ס'איז אויסגעפאלן אז קודם איז געגאנגען רבי ישמעאל כהן גדול און נאכדעם רבי שמעון בן גמליאל. מיט יארן שפעטער איז רבי חנינא סגן הכהנים אויכעט געפאלן אין דעם טאג, ווייל די עשרה הרוגי מלכות האט געדויערט בערך זעכציג און מער יאר, מען האט נישט גענומען אלעם און זיי אויסגעהארגעט מיט איין מאל. דאס איז געווען דעם פאריגן פרייטאג, פרייטאג וואס דאס האט אריינגעברענגט פרשת שלח. דעם פאריגן פרייטאג איז אויך געווען נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז געווען אין ארץ ישראל פיר הריגות, איינס איז געווען אין נתניה און דריי געווען אין חברון, איינס איז געווען ביי די מערת המכפילה מ'האט געוואלט הארגענען א סאלדאט, דאס צווייטע איז געווען אז מ'האט געהארגעט א מיידעלע וואס האט געהייסן הלל יפה אריאל, און די דריטע איז אז מ'האט געשאסן א ראש ישיבה וואס האט געהייסן מיכאל מארק, ער איז א ראש ישיבה פון הסדר. אין עתניאל, און ער האט געהאלטן אינמיטן דרייוון מ'האט אים געשאסן, די קאר האט זיך איבערגעדרייט און ער איז געהארגעט געווארן, און די אנדערע, די פרוי מיט די אנדערע קינדער אפאר זענען פארוואונדעט געווארן, און ער איז א טאטע פון א שטוב מיט צען קינדער. יעצט למעשה וואס דאס דארף אונז אביסל אויפוועקן איז, אז בסופו של דבר האלט מען שוין ממש ביי די שוועל פון משיח, אונז דארף מען נאר זען אונז זאל מען נישט אויסשטארבן אזוי ווי די, פיר פיפטל זענען אויסגעשטארבן אין מצרים, און אזוי ווי אין די מרגלים זענען געשטארבן אין די מדבר, זיי האבן נישט זוכה געווען אריינצוקומען אויף ארץ ישראל, און ס'איז די שטאט פון די אבות ווי דאס געשעהט אלעס יעצט. באמת, אונז האמיר דאך אויף יעדע זאך זייער א גרינגן סעלושען, ס'איז דא שלש שבועות, דער אייבישטער האט באשוואוירן די אידן, שוין מ'דארף זיך נישט זארגן, זיי וואוינען אין חברון, יעצט מוזטו אבער פארשטיין סאבקאנטשענסלי אז זיי וואוינען אין חברון האלטן זיי דעם בארדער אין בני ברק. ווייל ווען נישט וואלט די הריגות געשען אין בני ברק און ס'האלט שוין נישט ווייט ווייל ס'קומט שוין אריין אויף נתניה אויך איז במילא דארף מען אנהייבן צו וויסן אז דאס מיינט יעדן ס'מיינט אונז אויך יעצט דער איד אין אמעריקע וועט זאגן הע מיך מיינט עס זיכער נישט איך וואוין דאך אין אמעריקע אמעריקע קודם די צייטונגען שרייבן דארט וואס גייט דא א גאנצע פלאן פון א מארשל לאו מ'גייט צונעמען אלע געלטער פון די בענק ס'איז מיינט נישט אמעריקע דאס וואס עטס מיינטס אז ס'איז, ס'איז נאר אמעריקע ווילאנג ס'איז אים גוט געגאנגען, די מינוט ער איז אויף צרות קודם טינקט ער אריין אלע בירגער, אבער דאס איז נאכנישט די גאנצע זאך, ס'איז דא א בוך וואס האט געהייסן מיין קאמף, איך האב געזאגט אז איך גיי ארויסגעבן א ספר מיין קאמף וועגן די מלחמה קעגן פעדעפיילס, האבן מיך אפגעקאלט עטליכע אידן וואס זענען געווען ביי לאגערס און האבן געזאגט ר' מנחם אין לעבן זאלט איר נישט נאכאמאל זאגן דאס ווארט, דאס איז געווען די גרעסטע דיזעסטער און די גרעסטע רציחה פאר כלל ישראל, וואס היטלער האט געשריבן מיין קאמף, דאס איז געווען געבענט אין די גאנצע וועלט מען טאר עס נישט ארויף לייגן אין ערגעץ, מען טאר עס נישט איבער דריקן, מען טאר עס נישט פארקויפן, קיין לייברעריס טארן עס נישט האלטן, און שטעל דיר פאר יעצט האט מען עס ארויס געגעבן נאכאמאל דא אין אמעריקע פון אנפאנג ביז צום סוף די גאנצע בוך עס הייסט מיין קאמף, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר, אונז זעמיר נישט זיכער אין ערגעץ, עס איז ימות המשיח און מען דארף זעהן אז מען זאל זיך האלטן אז מען זאל נישט ארויס פאלן. פון דעם אזויפיל לאנגעדיגע יארן, באלד צוויי טויזנט יארעדיגן ווארטן אויף משיח'ן. מען זאל חלילה נישט ארויספאלן. ס'איז חבלי משיח, ס'איז קלאר און דייטליך, און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל נישט דארפן צופיל דורכגיין. אין פאלעסטיין, דארט וואו די פאלעסטינער וואוינען, האבן זיי געעפנט א סטאר וואס דאס הייסט היטלער. טאר נישט געבן א נאמען היטלער, מען טאר גארנישט רופן היטלער, עס איז קעגן דעם געזעץ, זיי האבן אים נאמען געגעבן היטלער טו, דאס איז דער צווייטער היטלער, און זיי פארקויפן דארטן די אלע מעסערס צו שטעכן אידן מיט אלעם, ס'איז עפנטליך היינט, די וועלט לאכט זיך אויס. יעצט, מען האט געקענט זען דעם הספד וואס די מאמע האט געזאגט, די מאמע פון די מיידל פון די הלל יפה אריאל האט געזאגט, זי הייסט רינה, זי איז אן אמעריקען, דאס איז אן אמעריקען פעמילי, זיי האבן זיך באזעצט אין חברון. זי האט געוויינט אזוי שטארק, זי האט געזאגט, אונז האמיר זיך באזעצט דא אין די עיר האבות, און אונז האמיר געהאפט אז די זכות פון די אבות וועט אויף אונז מגין זיין, און נעבעך, דאס קינד איז אזוי ברוטאליש אומגעקומען, אבער זי האט געטראפן א זכות אז ס'געווען נאך צוויי קינדער וואס האבן געדארפט שלאפן אין דעם בעדרום, און דער רוצח וואלט זיי אלע ווען געהארגעט. און זי בעט דאס קינד זאל ארויף גיין צו די אבות הקדושים און צו די אמהות און זאל איינרייסן און בעטן דעם אייבערשטן אז מען קען שוין נישט אזויפיל אויסהאלטן, א דרייצן א האלב יעריג מיידל, געשלאפן אין בעט, מען האט זי געמארדעט, די בלוט איז אויסגערינען איבעראל, מען האט געמוזט ארויסנעמען די מאדראץ אויכעט צו באגראבן, זי וועט האבן א ווייך מאדראץ, אבער עט די ענד אוו די דעי איז דאס קינד נישט דא, והילד איננו, דער וואס האט געשאסן דעם. זיבעצן יעריגן גוי וואס האט עס געטוהן, שטעל דיר פאר, דער וואס האט אים עס געשאסן, ער האט אים אין אים אויך אריין געשטאכן, ער האט אים אויס געשטאכן אן אויג, ס'איז א שרעק וואס גייט פאר רבותי. יעצט, דער מיכאל מארק איז געפארן נאכן דאווענען, ער האט געוואלט צוגרייטן זיך צו שבת, איז ער געפארן מיטן ווייב איינקויפן, ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר יעצט באמת. ס'האט טאקע צוטוהן מיט די שלש שבועות אויכעט. ס'איז זיכער און קלאר אז מ'טשעפעט מיט די אראבער און מ'האלט אין איין זאגן מ'גייט נאך בויען און מ'בויט יעצט נאך פֿינף טויזנט דירות און נאך פֿינף טויזנט דירות. ס'איז קיין ספק נישט אז מ'טשעפעט מיט די אראבער. דאס וואס שלמה המלך זאגט דאס איז מ'קען עס נישט איבערדרייען. נאר די פראבלעם איז אז די אראבער זענען שוין אזוי צעווילדעוועט געווארן אז זיי זוכן שוין נישט די וואס האבן זיך באזעצט אין חברון. זיי האבן שוין געשטאכן אין נתניה אויך איינעם. זיי הייבן אן צו שטעכן אין די גרויסע שטעט, ס'איז ממש א שרעק, איך בין געווען מיט יארן צוריק האב איך געוואלט קויפן א דירה אין ארץ ישראל נאר איך האב געהאט דא דעם חרם, האט מען פארקויפט דעמאלטס אין כפר יונה האט מען פארקויפט פאר זיבעציג טויזנט דאלער א דירה, האב איך געקלערט איך גיי אהין איך וועל זען וואס דארטן טוט זיך, איך וועל זען, בקיצור איך האב געזען אז דאס איז ארומגענומען פול מיט אראבער און דו ביסט אויף א הויעכן בארג וואס יעדע מינוט קענען זיי אטאקירן, האב איך געזאגט דאס איווען דו צאלסט מיר צו זיבעציג טויזנט דאלער קום איך נישט דא וואוינען. יעצט האט בעלז גענומען דארטן אפאר הונדערט דירות און יעדער וועט נאכגיין, מען טוט אריינבויען דעם עולם, די גאווערמענט וויל, די איזרעילי גאווערמענט וויל אז מען זאל זיין צווישן די אראבער כדי ס'זאל נישט זיין אפגעטיילט די איד מיט אן אראבער אז דער אראבער זאל מורא האבן צו שיסן אויף זיינע ברידער אראבער, וואס דאס איז באלאוני, אויב ער קען אויסהארגענען זיינע ברידער אויכעט קוק וואס טוט זיך אין די גאנצע וועלט ווי זיי הארגענען זיך. איינער דעם אנדערן די אראבער. על כל פנים, שטעלט מען אריין אידן אויף אזאלכע סכנה'דיגע פלעצער, מען געט יעצט ביליגע דירות, יעצט האב איך געזען קאסט שוין די דירה הונדערט און פערציג טויזענט דאלער, מיט פיר פינעף יאר צוריק האט קיינער זיך נישט געטרויט דארט צו וואוינען, איז עס געווען נאר זיבעציג טויזענט, אבער זיי גייען זיין ארומגענומען מיט אראבער, און איך בין געגאנגען דארטן איינקויפן טיילס פאר א מקווה, איך האב געמאכט א מקווה פאר מוהרא"ש, איז דאס איז לעבן דעם, דאס איז לעבן יבניאל, בין איך געגאנגען דארטן קויפן טיילס. איך ווייס וואסערע א פחד כ'האב געהאט, כ'בין געגאנגען אין די שטאט דארטן קויפן, ס'איז פול מיט אראבער, ווען זיי ווילן טוען זיי מיט דיר וואס זיי ווילן, און מ'איז איבעראל איינגעשטעלט, ס'איז שוין נישט דא, דא איז מען יא איינגעשטעלט, דא איז מען נישט איינגעשטעלט, אין חברון איז ארג אין ירושלים איז בעסער, מ'האט שוין געהארגעט מענטשן לעבן ירושלים און אין ירושלים, ס'איז חבלי משיח, רבותי אונז דארף מען זיך נאר זען איין זאך מ'זאל זיך נישט פארלירן און מ'זאל זיך האלטן. און בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זיין א חלק פון די וואס זאלן דערלעבן די גאולה שלימה. יעצט דאס מיידל האט געהייסן אוריאל, אוריאל איז איינע פון די מלאכים, בשם השם אלוקי ישראל מימיני מיכאל משמאלי גבריאל מלפני אוריאל מאחורי רפאל, און אינטערעסאנט דער ראש ישיבה האט געהייסן מיכאל מארק, מימיני מיכאל און משמאלי גבריאל, דאס זענען געווען. אזאלעכע מענטשען וואס זענען געווען א כפרה פאר אונז פארן דור, און ממילא דארפמיר אונז זעהן אז אונז זאל מיר ערליך זיין און תשובה טוהן און בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל חלילה נישט ארויספאלן די לעצטע מינוט, מצרים איז געווען פיר פיפטל וואס האבן נישט געוואלט ארויסגיין, זיי זענען שוין געווען איינגעארדנט אין מצרים, זיי האבן שוין געהאט, ס'איז שוין געווען גוט מיט די באהערדע, זיי האבן נישט געוואלט ארויסגיין. אין מדבר האט מען געזאגט משה רבינו זאגט קומטס קומטס קומטס קומטס און דאס האט מען געליינט פאריגע וואך האבן זיי געזאגט לא נעלה אונז ווייסמיר נישט אפשר ווייסמיר ווי דער אייבערשטער גייט אונז אריינפירן אונז ווילמיר שיקן שפיאנער איי דו פארסט ארום די גאנצע צייט מיט אזא מין התגלות אלקות די קליידער וואקסן מיט מיט די קינדער און די ערד ווערט אויסגעגראד די טעמפעראטור אין די מדבר איז געווען פערפעקט פאר יעדע זאך. דו פארסט ארום מיט ענני כבוד, אויף דעם האבן מיר אונז די סוכה, זכר לענני כבוד, אדער לעננים ממש, שטעל דיר פאר, זאגט מען פארן אייבערשטן, דו ווילסט אונז טראגן אויף ארץ ישראל, אבער איין מינוט, איך מוז אויסטשעקן די פלאץ, איך בין נאך נישט זיכער צו ס'איז גוט דארט. ס'איז אנבעליוועבל! און אונז קען מיר חלילה צוקומען צו די זעלבע מדריגה דא, מען ווארט שוין צוויי טויזנט יאר אויפן גואל צדק, און מען האלט שוין אט אט ביי די טיר, און נאכדעם ווען ס'וועט שוין קומען די גליקליכע מינוט, זאל מען זיך חלילה פארלירן, דארף מען בעטן דעם אייבערשטן מיט גרויס. בעטעכץ. איך זאג, די אראבער זענען דאך אזאלעכע, ס'איז נישט צום גלייבן וואסערע גוזמאות זיי זאגן. כ'האב געזאגט, ער הייסט אבא מאזין, הייסט דער פירער דארטן פון די פאלעסטינער. ער איז ארומגעפארן אין גאנץ יוראפ און ער האט גע'דרש'נט אז די אידן, די רבנים האבן ארויסגעגעבן אז מ'זאל פארסאמען אלע קוועלער פון גאנץ פאלעסטיין, זיי זאלן אלע אויסשטארבן. און יעדער האט אים געגלייבט, ער איז געפארן פון סקול צו סקול, ער איז געפארן פון דיפלאמאטן צו דיפלאמאטן, האט יעדן פארקויפט דעם ליגנט, און די גאנצע וועלט איז געווארן אויפגעברויזט, קומט ער צוריק אויף ארץ ישראל, גייט מען צו אים די מדינה, זיי פרעגן ווי האבן אונז דאס געזאגט, ווי זענען די צעטלעך פון די רבנים, זאגט ער ניין, כ'האב מיך טועה געווען, כ'האב נאר געמיינט, די האבן דאך אזאלעכע פאנטאזיעס, כ'ווייס נישט צו זיי האבן פאנטאזיעס, צו זיי זענען פאנטאזיסטן, צו זיי ווילן דיר איינרעדן זייערע פאנטאזיעס. האב איך געזאגט סתם אזא מליצה, ער הייסט אבא מאזין, אבא אונז בעט מען ביים אייבערשטן, אבא הייליגער באשעפער, מאזין הער אויס, וואס דער רשע טוט, ער איז מבאיש ריח, ער איז אונז מבאיש ריח פאר גארנישט. דער הייליגער רבי נחמן פון ברסלב האט א משל א מעשה, ס'איז געווען צוויי מענטשן וואס האבן געזען, דער קעניג מיט זיין יועץ, געזען אז מען גייט עסן אזאלכע תבואה און די תבואה איז זייער שעדליך, און יעדער איינער וועט משוגע ווערן. בקיצור, האבן זיי זיך אפגעשמועסט זיי וועלן עסן זייער ווייניג, זאל נאר אביסל משוגע ווערן, ווייל עפעס מוז מען עסן, און זאלן זיך אויפשרייבן איינער פארן אנדערן, אז כאטשיג ווען מען רעדט אמאל וואס מען דארף נישט, צו מען טראכט וואס מען דארף נישט, זאל מען וויסן אז עס איז נאר ווייל כ'האב געגעסן די ווילדע משוגענע תבואה, אבער איך האלט נישט ביי דעם, איך האלט ביי זיין גוט. גערעכט, אונז דארף מיר זיך אלע אויפשרייבן, אונז וויל מיר זיין גוט, אונז וויל מיר נישט ווידערשפעניגן קעגן דעם אייבערשטן, בפרט נאך אין אזא צייט וואס איז שוין ממש אט אט עיקבתא דמשיחא. יעצט, איך וויל ענק זאגן, מענטשן קאלן מיך אפ, כ'האב ארויפגעלייגט וועגן די מקווה'ס אז ס'איז נישט גוט, קאלט מיך איינער אפ, ביי אונז אין לאפידוס איז אלעס גוט, וויל איך דיר זאגן, קודם כל ביי אונז אין לאפידוס האב איך געטראפן דארטן א קען פון א פעך, א פעכער האט איבערגעלאזט די קען, און די וואסער איז דורכגעגאנגען דורך דעם. יעצט, ס'איז דא א דין, א. סיי הסייד ששכח ער האט פארגעסן הייסט עס נישט אז ער האט עס געלייגט לכתחילה ס'איז דא א ש"ך אז טאמער ס'איז שאובין שלא בכוונה. התירים איז דא דערויף אבער ס'איז געווען התירים בין איך געגאנגען איך האב געפרעגט ביידע דארט האט מען געגעבן א הכשר רב געצל און דער אנדערער איז דער סייעתא דשמיא רבי שמעיה גרינבוים האב איך זיי געפרעגט האט עטס געזעהן דעם דאך האבן זיי מיר ביידע מודה געווען ניין. זענען נישט מסוגל ארויף צו קריכן אויף א דאך, זענען צו גראב און זענען נישט געבאלאנסט, סא דאס איז דאס לצנות, סא קום מיר נישט אן מיט לפידות לשמידות, כ'האב געטראפן אין לפידות גענוג פעלערס, יעצט כ'וויל דיך אויסלערנען איין זאך וואס דו מוזט פארשטיין, מען האט יעצט געטראפן א מוסד אין ירושלים, יעדער פיומט ווייל זענען געגאנגען און זיי האבן גענומען געלט סיי פון די. סאטמארער פון די קרן הצלה וואס זיי געבן געלט וואס נעמט נישט פון די מדינה און סיי פון די מדינה און איך האב דאס שוין געזאגט צענדליג יאר ווייל איך ווייס איך האב אינסייד אינפארמעישן און יעדער האט געזאגט נחום ראזענבערג איז דאך א משוגענער מיט דעם האסטו אפגעפרעגט אלעס וואס איך זאג איי איך קען דיר איבערווייזן ס'איז אמת איי מען ווייסט אז וויל נעמט דאבל וויפיל קינדער זיי האבן ווייל תולדות אהרן באקומט העלפט דערפון ס'הייסט אזוי אין קאנדזשאנקשאן און ס'איז אלעס זאכן וואס מען ווייסט עניוועי מען האט יעצט געכאפט איינע פון די גרויסע מיידל סקולס און די עדה חרדית פיומט איך פאר די עדה וואס פיומסטו, יעדער טוט עס, נישט דא קיין שיטה מער, ס'נישט דא קיין רעבע, ס'נישט דא קיין שיטה, אונז האמער אהרן אויף איין זייט און זאליק אויף די צווייטע זייט, און אלעס וואס די רעבע האט אונז געלערנט האמער אים שוין צוריקגעטראגן, ליידער, סא קומטס מיר נישט אן סאקמער סאקמער, עטס זענטס גארנישט מער ווי אן אנדערע, עטס זענטס דא פאר געלט און פאר זנות, דעטס וואט יו אר היער פאר. ס'איז געווען א מעשה, דער שיניעווער רב, דער וואס האט געוואוינט אין. בארא פארק, שפעטער האט ער געוואוינט אין מאנסי, די רבי האט אים זייער ליב געהאט ווייל ער איז געווען א קלוגער גאליציאנער איד, און די רבי האט געוואלט אז ער זאל ארויסקומען אויף מאנרא, און ער האט אלץ געזאגט דעם רבי'ן ער וויל אוועק מופן פון בארא פארק, די רבי האט אים געזאגט ניין ווייל איך וועל מאכן א שטעטל, איר וועט קומען דארט און מאכן דארט א שול מיט די גאנצע זאך, ס'איז דורך פינף אדער זעקס אדער זיבן יאר נאכדעם. גייט ער ארויס צום רעבען איינמאל און ער זאגט כ'הער די רעבע בויעט שוין די שטעטל איך וויל בויען דארט א שול זאגט די רעבע ניין זאגט ער האסט דאך מיך אויפגעהאלטען די אלע יארען ווייל די כ'זאל קומען וואוינען אין שטעטל זאגט ער כ'וועל דיר זאגען דעם אמת דעמאלטס בין איך געווען יונגער און איך בין געווען ביי די כוחות און איך האב אלעס געפירט און היינט האב איך א קהילה וואס זיי פירען מיך אזוי האט אים די רעבע געזאגט איז ער געגאנגען און ער געכאפט און ער געמופט אויף מאנסי ווייל מ'האט דאך נישט געוואלט לאזען פרעמדע רבנים. ס'איז דאך געווען דער טשענדזש, דער וויל אזוי, דער וויל אזוי. איז במילא זאלסט זיך אויסלערנען איין זאך, סאטמאר האט זיך איינגערעדט, דער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געזאגט איך וויל נישט מען זאל מיך טראגן אויף א בענקל, מען האט אים געדארפט אמאל טראגן אויף בעדפארד עוועניו יום טוב אויף א בענקל, האט ער געזאגט איך וויל נישט, מען האט געמאכט אן עירוב, ס'איז געווען שבת אויך, איך וויל נישט מען זאל מיך טראגן, מען זאל נישט זאגן מען האט מיך ארומגעשלעפט אזוי ווי מען האט ארומגעשלעפט רבי אהרעלע בעלזער. ליטל דיד הי נאו זיצן אויף זיין שטול, פופציג יאר יונגער, מיט אלע כוחות, האט מען אים פונקט אזוי ארומגעשלעפט, זיצנדיג אויפן בענקל. ער שרייבט אליינס אז מען זאל קויפן אויסשליסליך אין מיין בוטשער סטאר, דאס איז תשכ"א און אין כ"ב שרייבט ער איך בין אין מיין לעבן נישט געווען אין קיין בית המטבחיים אין אמעריקע אין א שלאכט שטיבל. ווען מען האט געדארפט דעקן מיל מארט'ס נבילות איז די רעבעצן אריינגעלאפן ער געט צוועלף הונדערט עופות א וואך, מיט דעם בין איך, דארף איך זיצן אין לייב. די רבי האט געטוהן, ס'איז אמת אז די רבי האט געטוהן, איך געדענק מיין טאטע און מיין מאמע האט מיר דערציילט, זיי זענען אמאל געווען ביים רעבן א גאנצע נאכט געווארט, און זענען צוגעגאן צו רבי יאסל אשכנזי די גאנצע צייט, רבי יאסל, נו נו, רבי יאסל האט געזאגט פאר מיין טאטן, איר ווילט עסן כשר פלייש איז דא אן ערנסטער פראבלעם און מ'ארבעט אויס ביים רעבן וואס צו טוהן. די רבי האט געארבעט. ער האט געזאגט וואס צו טון און זיי האבן געלאכט אין פנים, רבי האט געזאגט אז מען זאל מאכן זיכער אז מען לערנט מיט די קינדער די אלע זאכן וואס מען טאר נישט, מען טאר נישט טאטשן, מען טאר נישט דאס, מען טאר נישט יענץ, זיי האבן געזאגט פארן רבי יא מען לערנט, האט מען געלערנט? קיינמאל אין לעבן נישט, מען האט עס באהאלטן, מען האט יא געלערנט, מען האט געלערנט וואס מען טאר נישט טון, האט מען זיי געוויזן בפועל ממש וואס מען טאר נישט טון. מ'האט דעם מענטש ארום געפירט, וואס מ'האט געוואלט האט מען געטון מיט אים, ער האט נישט געהאט קיין איין ערנסטן מענטש ארום זיך, און די פאר ערנסטע אזוי ווי יאסל אשכנזי מיט די אנדערע האבן מורא געהאט פאר די רעבעצן, זיי האבן נישט געזוכט זיך צו צוקריגן, און נאכדעם נאך אריין געקומען עזריאל גליק די גרויסער דאגי, און דעמאלטס האט מען געטון וואס מ'האט געוואלט. סאו רעד דיר נישט איין אז סאטמאר איז מער ווי אן אנדערער, עטס האטס דעם זעלבן יצר הרע, עטס האטס דעם זעלבן סמך מם וואס האט געוואלט אונטערברענגען אלע יארן אונזער רעבינ'ס הייליגע ארבעט, און ממילא זענט עטס גארנישט בעסער, ס'איז נישט געווען בעסער די אנדערע מקווה'ס, איך פלעג דא צוהעלפן אין ביי די הייוועי די פרויען מקווה, געווען כסדר פראבלעמען, נאר ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' אברהם כץ, ער האט וואס מ'האט אים געזאגט האט ער געפאלגט, געווען א איד א צדיק, באט ס'איז אין אלע ענקערע מקווה'ס, צו ס'איז דארטן אין וואודרידזש, אין כולל. צו ס'איז לפידות, ס'איז אלעס די זעלבע, ס'איז דא פראבלעמען, און איך וואלט געזאגט קיינער זאל עס נישט נוצן, פארטס אריין. און דער עולם איז זייער צופרידן געווען, ס'איז דא אפאר שוויצערס פון סאטמאר זענען געווען אנגעווייטיגט, אבער דער עולם איז געווען צופרידן, דער עולם האט געזאגט איר זענט גערעכט לאמיר טאקע אריינפארן. יעצט, ס'איז דא, דער האדהאזער רב איז אמאל געווען אין שעראן ספרינגס, און די רבי איז אויך דארט געווען, ס'איז נאכנישט געווען קיין מקווה דעמאלס, איז ס'איז געווען א איד א שוחט, ער האט געהייסן רבי שלמה לאנדא, און דער איד האט געזוכט וואו זיך צו טובל'ן פארן שעכטן, האט ער געטראפן אז ס'איז דא עפעס א קוואל דארטן, כ'ווייס, אין אין וואלד ערגעץ, און האט זיך דארט געטובל'ט. צוריקגעקומען נאכן טובל'ען, פארן דאווענען, איז זעט דער האדהאזער רב, דער וויענער רב, אז ער איז נאס, פרעגט ער, ווי האט איר זיך געטובל'ט דא? זאגט ער, כ'וועל אייך זאגן דעם אמת, כ'האב געטראפן דא א קוואל. האט אים האדהאזער רב געזאגט, ווען איר גייט מארגן, איך וויל איר זאלט דאך מיך מיטנעמען. זאגט ער, פיין, איך וועל אייך מיטנעמען. זענען זיי געגאנגען ביידע, זיי האבן זיך געטובל'ט. נאכדעם ווען דער האדהאזער רב איז ארויסגעקומען, זאגט ער, דאס איז אזא כשר'ע קוואל אפילו פאר פרויען, בעסער ווי אלע מקווה'ס. ס'איז א ריכטיגע קוואל אויפן פלאץ. שוין. קיצור, פרייטאג איז געגאנגען דער שוחט רב אשר לעמיל לאנדא און ער האט געזאגט פארן רעבן זאל וויסן האבן מיר געטראפן דא א קוואל, האדהאזער רב איז געווען דארטן. שוין. און דערווייל קומט האדהאזער רב אויך מיט א גרויס שמחה אז כ'האב געטראפן א קוואל און ס'איז א גאנצע זאך. זאגט אים די רבי ס'איז נישט קיין קוואל, ס'איז נישט זיכער ס'איז א קוואל, די אלע שיטות וואס איך ברענג אייביג אראפ, בקיצור ס'איז נישט זיכער, ס'איז נישט אהער ס'איז נישט אהין, ס'איז דא די מהרי"ט מיטן משכנות יעקב, עניוועי, זאגט די רבי ס'אפילו נישט כשר בדיעבד אויך נישט, און האדהאזער רב האט זיך ארומגעקריגט, און נאכדעם זאגט אים די רבי דער העלמעצער רב איז דאך א בקי עצום האט צאמגענומען פון איבעראל קוקטס נאך ער האט איין באנד נאר וועגן דעם אז איך בין חושש אז אפשר ס'איז מי תמצית, רופט זיך אן האדהאזער רב מיך אינטערעסירט נישט, איך בין געווען דארט ס'איז א קוואל. געט זיך א רוף אן די רבי מיט כעס, האדהאזער רב, איר ווייסט וואס ס'הייסט שב ואל תעשה עדיף? ווייל זיי האבן עס געוואלט מאכן שוין דעוועלאפן פאר א מקווה. זאגט אים די רבי, איר ווייסט וואס שב ואל תעשה עדיף? זאגט ער, ניין, שב ואל תעשה עדיף מיינט שב, זיץ איין און טו גארנישט, ואל תעשה עדיף, און מאך מיר נישט בעסער ווי גוט. א פרויען מקווה, א מי גשמים איז זייער גוט, מאך מיר נישט בעסער פון גוט. יעצט אפילו אויף די פאפא מקווה פאפא רב איז דאך געווען א מומחה עצום אין מקוואות, ער איז געווען אין אלע רבנישע זאכן א מומחה עצום, אבער אין מקוואות איז דאך, איך מיין ס'איז דא זיין ספר, ויחי יוסף, געווען א מומחה עצום, אפילו אויף זיין קוואל מקווה וואלט איך אויכעט געהאט א קוועסטשען מארק, כ'וואלט נאכנישט געזאגט אז ס'איז א קוואל, ס'איז כשר ווייל ארויס קומט פון דר'ערד, עס איז, עס איז כשר, עס איז געמאכט אזוי אז מען זאל זיך נישט טובל'ן בזוחלין, אבער איך זאל זאגן אז עס איז א קוואל, און מען זאל דארף האבן פאר א זב, און פאר א מצורע און פאר מי חטאת, זאל איך זאגן אז מען מעג נעמען דערפון? מסתם טאר מען נישט נעמען. איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב געטראפן אלטע מעפס אין די שטאט, אז פון קאסקיאסקא ברידזש געגאנגען די גאנצע וואסער, דא איז געווען א פעלד ווי קיען האבן זיך געפאשעט, און מען האט געדארפט האבן די פלאץ, האט מען געלייגט, אונטער דער ערד אזא גרויסן אייזערנעם פייפ, און מען האט אדורכגעפירט אונטער דער ערד די וואסער. יעצט די פייפ מיט די יארן ווערט עס פארראסטעט און ס'פלאצט, און די פייפ איז דורכגעגאנגען אויף ראדליטש סטריט, און דארטן יעדער איינער האט דארטן וואסער, ס'איז דא דארטן א מלמד, ער האט מיך אמאל אנגעקאלט ער האט וואסער אין בעיסמענט צו ס'איז א קוואל, האב איך אים געזאגט ביסט אויף ראדליטש איז אלעס איז פול מיט וואסער, מיין ברודער האט געהאט א הויז אויף ראדליטש ס'איז אויך געווען פול מיט וואסער די גאנצע פלאר האט זיך אים געבויגן פון וואסער, דארט איז דא א די איינע פון די ספינקע קינדער. כ'מיין רבי אייזיק האט דארטן געהאט א הויז אפילו אויף העיווארד, און די גאנצע הויז האט אנגעהויבן צו זינקען און צופאלן, דארטן גייט דורך א פייפ מיט וואסער, יעצט צו זאגן אז אלעס ווערט שאובין ווייל ס'גייט דורך די פייפ בין איך נישט מחיוב צו זאגן ווייל איך ווייס נישט ווי די פייפ גייט און איך ווייס נישט ווען ס'האט אויפגעפלאצט פון די פייפ און איך ווייס נישט צו די פייפ איז געווען מיט א בית קיבול, איך קען נישט די אלע זאכן, איך קען נישט גיין פסל'ען א זאך ווען מ'טרעפט וואסער. ס'איז דא איינער זשופניק, דער וואס האט איבערגעבויעט דעם רבינ'ס הויז דא ווי מען דאווענט, דער וואס האט געקויפט די סאו קאלד ספר תורה וואס דער דברי חיים האט געליינט אין דעם פאר פינף הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז דער זעלבער מענטש. ער האט מיך אמאל געפירט אויף סיגעל סטריט, ער האט מיר געוויזן ער האט א פראפערטי און דארט איז דא א ריזיגע קוואל אפשר כ'ווייס צוואנציג דרייסיג פיס טיף און ס'לויפט וואסער, ס'איז ממש אנבעליוועבל. זאג איך אים, זעסט דא קעגן איבער האב איך, בין איך אויפגעוואקסן אלס יונגל, דא איז געווען סיגעל סטריט, דאס איז געווען די בית מדרש פונעם ריסקעווע רב, איך געדענק איך בין דארט אויפגעוואקסן, מען האט אלץ געזען נאס אין בעיסמענט, אין בעיסמענט, ריסקעווע רב איז אראפגעגאנגען, און געהייסן מ'זאל אנהייבן צו גראבן, און מען האט געמאכט דארטן א פרויען מקווה, עס איז געווען אסאך רעבעצינס וואס זענען געקומען נאר צו דעם מקווה, נאר צו דעם מקווה, ס'איז געווען א קוואל מקווה, יעצט די גאנצע זאך דא איז ארום מיט וואסער ווייל עס איז לעבן דעם ים, קומט אריין וואסער. סאטמאר האט געהאט אזא מין גליק אז ס'אריינגעקומען די ים וואסער אליינס, כאטשיג ס'איז דריי בלאק אוועק פונעם וואסער, צו צוויי בלאק, ס'אריינגעקומען זאלץ וואסער, סא דא איז פול ווייל ס'איז אויף איין זייט איז דא דער איסט ריווער, אויף איין זייט איז דא דער האדסאן ריווער, און אויף איין זייט איז דא דארטן ביי די קאסקיאסקא ברידזש, ס'איז אלץ פול מיט וואסער, צו דאס איז כשר אלץ א קוואל איז א גרויסע שאלה, צו ס'איז כשר זיך צו טובל'ען, אז מ'מאכט עס זאל נישט זיין בזוחלין און נישט עגב'על. אבער למעשה איז דאס איז שוין ווען דו רעדסט פון פאפא רב וואס ער האט עס געמאכט, איך בין נישט אזוי קאנווינסד אז דאס איז א קוואל אויף זאכן וואס מען דארף האבן מים חיים, אויף א אשה נדה דארף מען נישט קיין מים חיים, אבער על כל פנים דאס איז וואס דא איז געווען די גאנצע צייט, איך סאטמאר בין גאט ברוך הוא אליינס, איך טו וואס איך וויל און נאר איך האב סייעתא דשמיא און יעדער ארום מיר האט נישט, דערווייל האט מען געכאפט אז זיי האבן די מערסטע גע'גנב'עט פון די מדינה, זיי האבן געטון די ארגסטע זאך. עס איז אנבעליוועבל. מען רעדט שוין פון פאפא רב וויל איך שוין פארציילן נאך א מעשה אויכעט. איך סאטמאר, אז איך בין העכער פון די גאנצע תורה חס ושלום. הערטס אויס. ס'איז געווען יאהרן, די רבי האט ארויסגעשיקט מען זאל קויפן ווייץ פאר פסח, פלעגט מען גיין זומער האט מען ארויסגעשיקט דעם מיט יענעם רבנים, די רבי האט נישט געוואלט מען זאל קומען גראד צו א פעלד און אפקויפן ווייל ער האט דאך געוואוסט אז. פארשטייסט, יעדער איז פויל צו ארבעטן, אבער דער רבי האט געזאגט עס דארף דויערן אפאר וואכן, ביז מ'איז געגאנגען מ'האט געזוכט, פלעגט אנקומען אין פעלדער וואס איז דארטן דא מאסטערד סידס אויכעט, און טאמער מ'האט גענומען דעם טראק און מ'האט ארום געמאכט דעם פעלד ארום און ארום עס ארום גענומען מיט א טראק אראפצושניידן, האט מען שוין געמוזט אפקויפן דעם גאנצן פעלד. ווייל אז דו האסט שוין געטארטשט וויל ער אלעס פארקויפן, און זייער אסאך מאל האט מען געטראפן ס'האט מאסטערד סידס, נאכאמאל האט מען געהאט א פראבלעם וויפיל לייכעס ס'האט, ביז א געוויסע לייכעס אפילו ס'רעגנט איז נישט געפערליך, נאך ווייל ס'דארף נאך האבן צו די ערד, נאכדעם הייבט זיך שוין אן צו ס'האט יא געמעגט רעגענען צו נישט. נעמען ס'הייבט זיך שוין אן א גאנצע זאך, און אז טאמער ס'האט יא גערעגנט איז אויך נישט עק וועלט ווייל אהרן האט גענוצט אזא ווייץ וואס האט גערעגנט דערויף און כאטשיג פאפא רוף האט עס מתיר געווען, ער האט געזאגט אינדערהיים האט מען אויך נישט געהאט איבעראל נאר שמורה משעת נאכדעם וואס מ'האט עס געמאלט נישט שמורה משעת קצירה, ס'איז נישט וויכטיג אבער די עיקר איז וואס איך וויל ארויסברענגען איז. אזוי ווי אלעס גייט דאך בירושה, א דאקטער גייט נישט בירושה, ווען איינער האט א פראבלעם מיט א פשוט'ן קאלד וועט ער נישט אפקאלן א דאקטער'ס א זון און זאגן העי איך האב א קאלד וואס האט דיין טאטע געטוהן, דא ביי אונז גייט אלעס יעדער האט ירושה, און יענער בערל יודא טירנאוער, בערל יודא האט ער געהאט מורא'דיגע קרעדענשעלס, די גרעסטע קרעדענשעלס וואס איז געווען איז אז ער איז געווען א רוצח אזוי ווי די אראבער, ער האט געקענט אראפשטופן דעם רעבינ'ס טאכטער פון אלע סטעפס, דאס איז וואס ער איז געווען, ער איז געגאנגען אלס זוכן פעלדער, מיטגענומען א רוף אהער מיט אהין. היינט האט עס איבערגענומען זיין זון יענקל ברוך טירנאוער, דער גרויסער גאון דער למדן וואס ער איז געווען ביים רבי'ן אין שטוב אלע יארן, ער גייט ארום זוכן, ער גייט זען צו ס'איז יא גוט צו נישט. יעצט דער פאפא רב זכרונו לברכה, דאס האב איך געהערט פון פאפא תלמידים וואס זענען מיטגעגאנגען רבנים, ער פלעגט זיך אראפבייגן אויף דר'ערד און האט אויפגעקראצט אביסל ערד פונעם פעלד און האט עס גענומען צו שמעקן און ער האט געזאגט נא דאס איז נישט גוט און דאס איז יא גוט. האט ער געזאגט אז זיין טאטע האט אים דאס אויס נישט קיין כישוף דאס איז מען דארף קענען דערקענען אויפן שמעק איז בקיצור ער האט עס דערקענט און ס'האט אייביג געשטימט מיט דעם וואס דער גוי האט אים געזאגט וויפיל פראצענט פייכטעניש די ווייץ האט ס'האט אייביג געשטימט ס'איז נישט געווען אז ער איז געפלויגן אין הימל און איז אראפגעקומען און געזאגט דאס איז א גזירה ס'האט געשטימט. היינט האבן מיר נישט דעם פאפא רב ווייל מ'האמיר אים אין דר'ערד געלייגט. ס'האט זיך אנגערופן א איד וואס ער האט געהייסן ליפא פרידמאן האט ער געזאגט אזוי, דעם קליינעם שטינקער פון בעדפארד עוועניו האב איך פארזעהן, ווען נישט וואלט איך אים אויכעט אונטערגעברענגט. די בהמה וואס דו ביסט. די פאפא'ער חסידים וואלטן דיר אויסגעשטאכן ביידע אויגן. דאס איז געווען אמת'ע חסידים פונעם רעבן. העהעהע. האט זיך איינגערעדט. דאס האבן מיר געטון. מ'האמיר אים אונטערגעברענגט, מ'האמיר נישט געוואלט ער זאל אריינקומען אין די מצה בעיקערי, ער איז אמאל געקומען אין מצה בעיקערי, און די רבי איז דארט געשטאנען, ער געט זיך א טוה אויס די בעקיטשע מיטן גארטל און געט א שפרינג ארויף אויף די מיל, און ער האט געטראפן א שטיק טייג, עס האט געוואויגן אפאר פונט, פרעגט אים די רבי וויאזוי האסטו געוואוסט דארט ארויפצושפרינגען, זאגט ער קוק אהער, ווען מ'גיסט אריין די מעהל גייט דאך ארויס כסדר די שטויב פון די מעהל, און אויבן קען זיין פייכט ווייל דא איז דאך אונטן אין א סעלער. אז ממילא איז עס נארמאל אז דארט איז דא סטאק מעהל, ווייל געהעריג נישט מעהל נאר ס'איז געווען סטאק געהעריג טייג, האט דער רבי געזאגט פאפא רב יא איר האט סייעתא דשמיא אין הוראה, שטאטס מ'זאל נעמען אזא פאפא רב מ'זאל זיך לערנען ביי אים, און שטאטס מ'זאל נעמען אזא צעהלים רב מ'זאל אים זאגן דו קענסט ניקור, מיר האט דערציילט א איד ער האט געהייסן לאם, ער האט געהאט א סטאר דא אין ווילימסבורג ער איז געווען א בורר ביי דין תורות אבער ער האט געקענט די בהמה, צעהלים רב איז אנגעקומען דא אנפאנג איך ווייס תש א, בית ווען ער איז אנגעקומען, צו איך ווייס נישט פונקטליך וועלכן יאר. האט ער געזעהן אז א איד אן א בארד מאכט ניקור, האט ער געזאגט ווייסט איך וויל דיר זאגן, איך וויל מארגן זעהן ווי דו מאכסט ניקור, נאכדעם האט ער אים געזאגט זעהסט די גאנצע בהמה דא, האסט די צען שטיקלעך, שטעל מיר צוזאם די בהמה, איך וויל וויסן צו דו ווייסט יעדעס חלק וואס דאס איז, און דער איד האט עס אים צוזאמגעשטעלט, און ער האט געמאכט ניקור, נאכדעם זאגט אים צעהלים רב, איר ווייסט כ'על אייך זאגן, איר קענט ניקור. שפעטער האט מען גענומען דעם צעהלים רב, מען האט אים צוגע'גנב'עט דעם תהילים, מען האט אפגעטוהן כל דבר אסור מיט יעדן רב, איז למעשה וואס איז געווארן, אז רבי אברהם לייטנער האט מודה געווען ביי די התאחדות הרבנים, ס'איז דא דער טעיפ, אונז זעמער אלע רבנים, און איך האב געהאט אויכעט א שחיטה אין אורעגוויי, און איך בין מודה אז איך קען נישט סימן ס ד, וואס דאס איז הלכות ניקור, איך קען דעם מחבר מיטן רמ א, מיטן שך און טורי זהב, אבער איך קען נישט די בהמה, שטעל דיר פאר וואסער א שפלות הדור דאס איז, סאו זארגסטו דיך סאטמאר? סאטמאר האט נישט געהאט כשר'ער פון אן אנדערן, סאטמאר האט נישט געהאט ערליכערע געלט פון אן אנדערן, סאטמאר האט געהאט א טעראר אפאראט וואס יעדער האט פאר זיי מורא געהאט, און נאכדעם אז דו האסט יעדן געלייגט אין דער ערד, ביסטו געבליבן אליינס, און יעצט האסט שוין נישט דא פאר וועם מורא צו האבן ווייל קיינער קען טאקע גארנישט. קיינער קען היינט טאקע גארנישט, עס קומט אין מקוואות, קיינער קען גארנישט, און ס'קומט אין, זיי האבן א פראבלעם מיט ר' אהרנ'ס ווייץ אז ס'איז דארטן דא אסאך וואסער מיט זאלץ, זלמן לייב'ס ווייץ איז נישט בעסער, יענקל ברוך טירנויער גייט אויפפיקן די ווייץ, דאס איז די גאנצע לצנות. און איינמאל קאלט מיך אפ פון אונטערוועגנס, ס'איז געווען זישע קאץ אויפן באס, אויפן ווען דארטן, זאגט ער א רבי נחום איר ווייסט אפשר ווי איז דא איך בין עפעס אין אהייאו ווי איז דא דא א כשר'ע מקווה, אבער כ'האב געזאגט יא איך בין ארויף אויף די טמא'נע כלי איז דא אזא זאך וואס ס'געט אלע שולן מיט אלע מקווה'ס, און כ'האב נישט געוואלט זאגן, א מקווה דארפסטו האבן? דו דארפסט האבן אין יונגל קעמפ אפאר יונגלעך, דאס זענען אונזערע רבנים המכשירים. קאלט מיך איינער אפ פארוואס איך לייג ארויף לייביש טייטלבוים, ער האט שוין לאנג תשובה געטון, עס איז שוין געווארן זיינע עבירות, עס איז שוין געווארן זכיות, סא איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך פיר נישט דעם אייבערשטנ'ס בוך, וואס איך וויל איז אז מען זאל זיך אויסלערנען, אונז זעמער געלעגן מיט טינוף מיט טינופות און מיט אלע שמוץ, מען האמיר יעדן מעביר געווען ווער עס האט עפעס געקענט, און ממילא זעמיר געבליבן אויסגעשפילט. דאס איז אלעס וואס איך וויל. מיר נישט אינטערעסירט צו לייביש האט יא געשטיפט מיט זלמן לייב פיליפ צו נישט, דעטס נאט מיי אישו, באט זיי גייען אראפ ווי די גדולי הדור, און וואס זיי זאגן הייסט עס תורת אמת, זיי הייבן נישט אן צו קענען גארנישט, און אזוי גייט גייט די גאנצע אידישקייט, און די זעלבע איז מיט מקווה'ס, איצעלע פימפ האט זיך באשלאסן נחום ראזנבערג האט צו שטארקע מקווה'ס ער פרעגט קיינעם נישט, ער העט גיין ער העט מיך אונטערברענגען. וואס האט ער געטון? איך, האט ער נישט אונטערגעברענגט. איך האב מיר ווייטער מיינע צען פראצענט אפער קלעס וואס ווילן האבן אלע הידורים, דעי קאלן מיך יעדעס יאר, נאך היינט, ביי זיי איז נישט קיין חילוק, איך פאר יעצט אויך אאוט אוו טאון א וואך וועגן א מקווה, איך בין געווען אין ארץ ישראל וועגן א מקווה, דעי וואס ווילן האבן א כשר'ע מקווה אן א שום פראבלעם, דעי קאלן.

ס'איז געווען אמאל רבי שלמה זלמן אויערבאך, ס'איז געווען אנדערע. ווער איז דא דער באלעבאס? ס'איז דא א ביזנעסמאן וואס ער האט געמאכט א ביזנעס און ער זאגט יעדן ער קען גיין נאך געלט און ער געבט צוואנציג דרייסיג פערציג פראצענט קאמישן. דאס איז די גאנצע זאך? ס'איז א דזשאוק. ס'איז נישט אז ס'איז כשר. איך בין אליין געווען אויף א פלאץ אין קאליפארניע האט מען געבויעט א מקווה, זאגט מען מיר אז ס'איז נישט דא דער בעל מכשיר, איך האב געפרעגט וואו ער איז, זאגט מען אז ער האט שוין דורכגעשמועסט מיטן ארכיטעקט, איינמאל בין איך געווען אין יוראפ האט מען מיר געזאגט אז ס'גייט מיט א ווידיאו, מ'שיקט ווידיאוס. ס'איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך איז נישט אז ווייל ס'איז סאטמאר, האב איך געגעסן אלץ כשר ס'ווייל איך בין סאטמאר האב איך געמעגט טוהן וואס איך וויל על השם ועל משיחו איין זאך בין איך געווען קלאר אין די שיטה אז מ'טאר נישט נעמען געלט און די ציונים זענען טרייפה און אפילו דאס האב איך אויכעט געטוהן כ'האב גענומען וויפיל געלט זיי האבן געגעבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא אפאר בחורים וואס זיצן אין א ישיבה וואס זיי האבן געשווערצט דראגס, ס'איז א שרעק היינט צו שיקן א קינד אין א ישיבה, מ'שטופט אים אן מיט דראגס, ס'איז דא נאך א זאך, א בחור האט אראפגעשלינגען דראגס און האט עס אריינגעברענגט אין ארץ ישראל האט זיך שיעור דערשטיקט דערויף. די בחורים ווייסן היינט וואס צו טון, ווייל מ'לאזט זיי נישט לערנען למידי חול, מ'לאזט צו גארנישט, מען איז זיי מצמצם, און מ'לערנט א סוגיא שור שנגח את הפרה, און אדער קען ער עס ווייל ער האט א גוטן קאפ, אדער אינטערעסירט עס אים נישט, איז עפעס מוז ער טון. דרייט ער זיך וואו מ'טאר נישט, און גייט ער מיט דראגס, דראגס איז היינט א ריזיגע ביזנעס, זיי פארן ביז דייטשלאנד ברענגען, יעצט איינער האט געגאנגען צו עבדיה יוסף'ס זון, ער האט אים געזאגט, דער דרייווער ר' אשר האט אים געזאגט אז זיין זון האט אנגעהויבן צו ווערן שוואכער אין אידישקייט, ער גיסט זיך שוין נישט אפ נעגל וואסער, ער שטייט שוין נישט אויף, האט ער אים געזאגט, איך וויל דיר עפעס זאגן, קודם זאלסטו גיין פאר העלפ מיט א סייקאלעדזשיסט, סייקייעטרי, אבער דערווייל זאלסטו אים שיקן צו מיר. האט ער געפרעגט דעם בחור'ל, האסטו ליב דיין טאטן און מאמען? זאגט ער, איך האב זיי זייער ליב. פרעגט ער אים, פארוואס פירסטו דיך אויף אנדערש ווי זיי וואלטן געוואלט? איז ער מסביר פארשידענע תירוצים. דאס הייסט אין ארץ ישראל טיפש עשרה, א טיפש, טיפש עשרה. ער איז דער קלוגסטער מענטש, ער פארשטייט דאס בעסטע פון יעדן, און קענסט מיט אים גארנישט האנדלען. האט ער געזאגט, אקעי, האט ער אים צוריק געשיקט, דעמאלט האט ער געזאגט פארן טאטן, אזוי, אז דו זעסט ער גייט נישט אויפן ריכטיגן וועג, זאלסט אים נישט זאגן מוסר, זאלסט זיין שטיל און עס סובל זיין, ער פרעגט, קענסט דיך מאכן ווי דו וויינסט, יא, זאלסטו מאכן ווי דו רעדסט צו אים מיט א זייער א וויינעדיגע שטימע, אזוי אז ער זאל רחמנות האבן אויף דיין געוויין, און נישט זאגן אז ער טוט נישט גוט. נאך אפאר טאג האט דאס קינד געזאגט, איך וויל גיין אין ישיבה. און ער האט געזאגט דעם טעם דערפון איז ווייל ער פילט אז ער מאכט דעם טאטן עגמת נפש און ער וויל עס אים נישט מאכן און ער איז בעסער געווארן. אוואדי מיט טערעפי, אן א טערעפי גייט גארנישט. סאו איך וויל זאגן דעם עולם, דו שיקסט היינט א זוהן אין ישיבה, ליטל דו יו נאו אין וואס ער א לייבן גרוב דו שיקסט אים אריין, אמאל איז נאר געווען די פראבלעם סעקשועל אביוז אבער איך האב ענק געזאגט אז ס'איז אייביג דראגס איז אויכעט, נאר עטס האט עס יעצט זיין אויכעט דראגס, און דאס איז אויך סאטמאר. זיי האבן דאך געוואוסט זענען אינפעסטעט אין דראגס האט ער אנגעהויבן צו מאכן חוזק פון נחום ראזענבערג אז ס'זענען אויכעט דראגס, סא וואס איז יעצט געשעהן? ביסטו געווארן שטערקער? היינט מעגסטו דיך שעמען וואס גייט פאר, באט עניוועי. איז פיל מיט דראגס די ישיבות, סא היינט דארף מען נישט נאר זאגן דעם יונגל מען זאל דיך נישט שטופן אין אחור צו קיינער זאל דיר נישט אנכאפן דעם אות ברית קודש, צו קיינער זאל דיך נישט שטופן אין פיסק, נעה דאס איז שוין דאס איז שוין. טשעפטער א', יעצט איז טשעפטער צוויי, וועט זיך נישט אראפ לעבן א בחור און דו זעסט נישט וואס ער טוט, ער קען דיר אריין לייגן א א טראפ דראגס דאן ווערסטו אזוי אדיקטעד דערצו אז וועסט נישט קענען ארויס קריכן דערפון, סאו דאס זאלסטו זייער אבאכט געבן. סאו יעצט, איך ווייס נאר נישט ווער, ס'איז געווען א דריי צייטונגען האבן עס אריין געשטעלט, אברהם. פרידמאן דער אפגעריסענע בהמה, איך האב אים געגעבן ווען ער האט געעפענט האב איך אים געגעבן אלע רוסישע מעשות אן א געלט און כ'האב נאך באצאלט פאר מיינע עדס פאר מקוואות אויכעט ווייל כ'האב געקלערט זאל א איד האבן פרנסה און זיך שטעלן אויף די פיס איז געגאנגען דער בהמה נישט געקענט רעזיסטן סאטמאר האט אים געזאגט שטעל אריין די חרמות אויף נחום ראזענבערג דו פערד וואס דו ביסט דער חרם האט גארנישט אויפגעטון ס'האט אויפגעטון אז דו ביסט א פערד יעצט זענען זיי געגאנגען מיין טאטע איז יעצט אוועק ס'איז געווען די ערשטע יארצייט האבן זיי אריינגעשטעלט א גאנצן ארטיקל קודם ארורים הרשעים שאין טובתם שלימה, זיי האבן געשריבן, זיין יארצייט איז כ ג סיוון און נישט כ ב, דאס איז דירעקט, דאס איז נישט. דאס איז סאטמער, דאס איז סאטמער, טעראר, רשעות, אומברענגען יעדן, און דערווייל זענען זיי אליינס א סעלף דעטיריערעטינג ארגענעזעישן, זיי זענען געשטעלט אויף חינוך, ס'איז דא א שוואכער חינוך, זענען געשטעלט קעגן ציונות די מלחמה, זענען די גרעסטע ציונים. עניוועי, נאכדעם שרייבט ער דארטן א גאנץ אריכות וועגן מיין טאטן, ס'איז דא א ספר עס הייסט ערבי נחל, ער זאגט ס'איז דא מענטשן וואס זיי זינדיגן, אויף וואס פארלאזן זיי זיך? אז די קינדער וועלן זאגן קדיש, זאגט ער אויב דו ביסט נישט געגאנגען אין שול צו קדיש, אדער אויב דו האסט גערעדט ביי קדיש, קען דאך דער קדיש דיר נישט העלפן ווייל ס'איז דאך אין קטיגור נעשה סניגור, איז אויף וואס פארלאזטו דיך? ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט לאמיר גיין צו צו שטאט דא. מיין טאטע האט אין לעבן נישט געליינט קיין צייטונג, נישט קיין איד, נישט קיין בלאט, נישט קיין צייט, ער האט אפילו נישט געוואוסט וואס דאס איז, ער האט אפילו נישט געוואוסט ס'איז דא אזא זאך אז ס'קומט ארויס א אידישע צייטונג. סאו דארט גייסטו אריינשרייבן דאס גרויסקייט פון מיין טאטן אז ער איז געווען אן ערליכער איד. ס'איז אין קטיגור נעשה סניגור, מיין טאטע וואלט קיינמאל נישט געקוקט דערין. מיין טאטע האט נישט געהאט קיין הנאה ווען מען באשרייבט אים, סאו נעקסט טיים מאך אז ס'איז נישט ק ג סיוון, מאך ס'איז ק ג תשרי, וואס אהרט דיך? קענסט דיך באשטיין פארוואס נישט? דעיס איז די סאטמארע רשעות, זיי האבן אויסגעלערנט דעם עולם רשעות און זיי באצאלן א ביטערע פרייז דערפאר, ס'איז נישט דא איין רב, וואס האט נישט מורא צו זאגן אן ערנסט ווארט פארוואס פאר דעם רשעות, ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן וועגן טשיילד מאלעסטעישאן וואס ס'גייט פאר אז טאטעס לעבן מיט קינדער מיט די אלע זאכן, זיי האבן מיך געוואלט הרג'נען, אומברענגען פון די וועלט. היינט זאגן אלע רבנים אשריך וואויל איז דיר אז דאס האסט געקענט טון, זאג איך אים, מיר איז טאקע וואויל, אבער דיר איז די שאלה צו ס'איז וואויל. רשעים ארורים, זיי האבן געפרעסן פון קהל'ס געלט און מורא געהאט פאר אפאר שקצים. אהרן קומט אריין, האלט א דרשה, מ'נעמט צאם אלע אינגעלייט, וואס האט מען גערעדט? שטותים מיט נארישקייטן. אהרן, דארפסט מאכן אזא אסיפה פאר בחורים, זען וויפיל בחורים זענען אין די גאס, ס'איז א שאנדע. און ווען איך האב זיך געשלאגן וועגן די וואלן אז מ'טאר נישט גיין וועלן, האט מיר יעדער געקאלט דו בהמה, דו בהמה, בהמה. הער אויס. קודם כל אז איך טוה פארן אייבערשטן קיין גרויסע בהמה קען איך נישט זיין, יעצט האט אהרן פראבלעמען, די זאלוינים זאגן ווער ס'וואוינט אויסערן שטעטל זאל זיך איינמעלדן, אהרן האט מורא צו בויען יעצט אויסערן שטעטל ווייל ווען נישט פארלירט ער דעם בלאק וואוט, דער אייבערשטער גייט אים אויך אראפנעמען, ער האט אראפגענומען חיים משה פעלדמאנען מיט מיליאנען, ער האט אראפגענומען זיין שוואגער אייליש ענגלענדער מיט מיליאנען, אייליש האט אויסגעשוועמט זיין געלט פאר משוגענע זאכן און חיים משה האט דא פארקויפט פאר די ארטיסטן. ס'דא א באשעפער, זאלטס אלץ געדענקען ס'דא א באשעפער. צוביסלעך הייבט אן אהרן צו ריעלייזן אז ס'גייט אים שוין נישט אזוי גוט. צוביסלעך העט ער זען אז ס'האט זיך נישט געלוינט צו טשעפען מיטן אייבערשטן. יעצט, זלמן לייב האט שוין געמאכט דריי קעמפס אן דוד'ן, אן דעם חזר מיט די חזר'ישע פעמילי, דריי קעמפס האבן זיי שוין, מיט עווענטשעלי העט מען ארויס יוטשקען דעם דוד'ן אויך. ער האט אויך געמיינט ער מעג טון וואס ער וויל, אונז האט מען אים געזאגט אז זיין פאמיליע איז מאלעסטעד קינדער, ס'איז דא איינער ווייס וואס האט נישט קיין קינדער? אונז האמער אים געזאגט אז ער גייט מיט זונות אויף טרופ עוועניו גאנצעטע נעכט און ער ארבעט אין די בעיקערי און ער טרייפעט אן די גאנצע ווייץ מיט די גאנצע מעיל און ער האט אים נישט געוואלט ארויסווארפן, די סוף האט אים געכאפט רעד הענדעד מיט די זונה אין די קאר, דעמאלטס האט מען אים אוועקגעשיקט. און נאמאל האב איך אים געזען אז ער ארבעט אין אן אנדערע בעקערי, אונז האמיר געווארנט יעדן, דאס וואס אונז לייג מיר היינט אויפן האטליין דאס קומט שוין נאך יארן בעטן און ווארענען, עטס האטס ענק אויסגעלאכט היינט לאך איך מיך אויס. יעצט וועט קומען א צייט ווען די פאליטישאנס וועלן נישט ברויכן ענקערע וואוטס, אויסגערופן איבעראל מען זאל וואוטן פאר די מנוולים, די גמרא ברענגט אז ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' אלעזר, ר' אלעזר פרתו של ר' אלעזר, זיין קוה איז ארויסגעגאנגען אום שבת מיט א משא, איר הערט א מעשה? ער האט נישט געהאט קיין קוה, וויאזוי איז א קוה ארויס מיט א משא? אה, די שכן'ס קוה איז ארויס, נאר ער האט נישט מוחה געווען. אונז האמיר נישט נאר מ'האט נישט מוחה געווען, מ'האמיר אריינגעשטעלט די חזירישע פאליטישאנס, און איך זעה נישט וואס דאס איז ווייניגער ווי דאס וואס די רבי האט געזאגט מ'טאר אין ארץ ישראל נישט גיין אין כנסת ווייל דעמאלטס אז דו שיקסט יענעם איז כח הפועל בנפעל אזוי ווי דו ביסט דארטן. ס'איז די זעלבע דא אויכעט. געזאגט. די אלע חזר'יי דאס איז נעבעך אויפן אידישען חשבון מיט אוועק נעמען די פרויענישע טוילעטס איר ווייסט וואסערע חזר'יי דאס העט זיין א נארמאלע איידלע גוישע פרוי וויל נישט אז מענער זאלן זיך דרייען דארט ווי זי גייט אין טוילעט ס'איז אנבעליוועבל ס'איז געווען א געזעץ ביז יעצט אז ביסט געגאנגען מיט א קינד און ביסט געפארן אויף די הייוועי און דארט איז דא א טוילעט עקסטער פאר מענער עקסטער פאר פרויען און דו האסט לאמיר זאגן א מיידעלע זאגן זיי זאלסט נעמען דאס מיידעלע אין יונגלישען טוילעט א מאן זאל קיינמאל נישט אריינגיין א פרויענישען טוילעט. פון היינט איז אלעס געווארן אויס עטיקל מען מעג אלעס און ווער האט געוואוט דערפאר? סאטמאר האט געמאכט א עקסעלענט דזשאב. ס'איז יעצט דא א מעשה אויפן באס איז געפארן די מהדרין באס דאס איז שוין די פרומע איז געפארן א בחור'ל א פופצן און האלב יעריגער בחור'ל איז ארויף געקומען א איד וואס איז בערך אין די דרייסיגער יארן זיך אראפגעזעצט לעבן איהם און ער האט אים געזאגט אז ער וויל אים האלטן די תפילין, האט יענער געזאגט איך ברויך נישט, זאגט ער ניין איך וועל דיר עס האלטן, און אזוי ווי ער איז געווארן מיט אים גענוג נאנט האט ער אנגעהויבן צו פאטשקען, בקיצור ער האט אנגעהויבן צו טשעפען נאכאמאל מיט אים, דאס יונגל האט ווידער נישט געלאזט, און ביז מען איז אנגעקומען אויף ירושלים האט ער געגעבן א לויף אראפ פון באס, און דאס יונגל האט גערופן זיין טאטן, איז בקיצור, ער האט אפגעקאלט זיין טאטן, און זיין טאטע האט אים אנגעהויבן צו זוכן ווער דער חזיר איז געווען, און די צייטונג האט געשריבן דערפון, און מען איז געוואויר געווארן אז ער איז שוין א זקן והגיע להוראה, ער האט עס שוין געטון מיט אסאך קינדער, און די פאליציי האט געבעטן אז מען זאל קומען פאראויס, און למעשה האט מען אים היינט געכאפט און אויפגעפיקט. אה, ס'מופט פאראויס, אבער דאס איז נישט גענוג. די קינדער דארפן זיין אויסגעלערנט צו שרייען טאמער עפעס טוט זיך. און די דרייווער דארף צומאכן די טירן אין ריכטונג די פאליס. און נעמען מיט קייטלעך, אזיקים, ביז אריין צו די פאליס, ווייל דאס קינד בלייבט שוין געדעמעדזשט נעבעך, אבער ס'פארט פאראויס. יעצט איך הער זאגן אז די זאלוינים אין זייערע קעמפס לאזן זיי יעדער זאל ארויסקאלן, אבער זיי האבן א קאוד און דאס ווערט אויסגעהערט. דאס איז א גרויסע עוולה, ווייל אז יענער קאלט אפ די פאליס און ער זאגט מ'האט מיך מאלעסטעד, העט עטס עס נישט דורכלאזן, אונז קען מיר ענק. דאס איז סאטמאר, איך טוה וואס מיר איז גוט, איך רעכן זיך נישט מיט קיין העכערע כוחות, איך רעכן זיך נישט מיט קיין תורה, מיט קיין באשעפער, מיט גארנישט. יעצט איז דא דער ד. איך האב ענק נישט געוואלט זאגן ווער דער דיין איז, אבער איך טאר עס נישט זאגן, ווייל איך ווייס עס פון איינער וואס ער ווייאלעיט די היפא טאמער ער האט עס מיר געזאגט. אבער כ'האב עס געהערט פון איצעלע פימפ, איצעלע פימפ האט מיר געזאגט נחום, טאקע א מנוואלישע האטליין אבער קיין ליגנט זאגסטו נישט. אונז ווייסן מיר ווער דער דיין איז, ער הייסט שמעון מאיר לאנדא. ער איז דער באזיצער פון די משפט שולע. פרעג איך אים פון וואנעט ווייסטו אז ס'איז ער? זאגט ער ווייל מ'האט אים צוגענומען די קינדער. מיענווייל האט איינער געפרעגט פארוואס מ'האט אים צוגענומען די קינדער, זאגט מען ער איז געווען צו שטרענג צו די קינדער, ס'הייסט אזוי, איין טאכטער האט זיך גע'גט צוויי דריי יאר צוריק, זי איז געווען די שטאט זונה, זי האט געהאט א ניקנעים פינק לעיבל. די אנדערע האט זיך יעצט גע'גט וויטאין א האלב יאר און זי איז נעבעך צובראכן. פארוואס? ווייל ער איז געווען צו שטרענג און מ'האט צוגענומען די קינדער ווייל ער איז שטרענג. דאס איז סאטמאר. ליגן, בלאף, שקר, קיינער איז גארנישט ווערד נאר איך, און איך בין קלאר אין די שיטה און מיט דעם קען איך איינקויפן די גאנצע וועלט. ענקער בלאף שטינקט שוין ווי מיאוס ס'איז. די עדה החרדית שוימט. געווען א מוסד פאר מיידלעך וואס האבן גענומען געלט סיי פון די מדינה און סיי פון די עדה. איטס א דזשאוק. יעצט איך וויל זאגן נאכאמאל פאר סאטמאר און פאר אלע מוסדות, ס'איז דא אזויפיל דראגס אין שטאט, עטס האטס נישט קיין השגה. ס'איז אנבעליוועבל וויפיל ס'איז דא. כ'געדענק מ'האט געקויפט ציגרעטלעך אין נארט קעראליינע, מ'האט אראפ און ס'האט נישט געקאסט קיין טעקס. ס'האט מיר יעצט דערציילט א בחור אז ער האט געדינגען א קאר און ס'איז דא א פלאץ ווי מ'קען ליגעל קויפן דראגס, איך וויל נישט זאגן אין וועלכע סטעיט דאס איז ווייל איך וויל ענק נישט געבן אדרעסן, ער זאגט מיר ער פאקט אן די קאר מיט דראגס, מ'טאר דארט נישט קויפן צופיל נאר אזוי נאר אזוי אבער ער ער קען שוין פינעיגלען דעם סיסטעם און ער קומט אריין, מ'פארקויפט שוין היינט ליגעל דאס מ'וועט דאך שוין נישט קענען אפילו אפשטעלן. און אז טאמער יא וועט מען דיך אפשטעלן ווייל דו האסט עס געטראגן אינטערסטעיט, ס'איז שוין נישט די גרויסע פארברעך, דער עולם האט שוין נישט קיין מורא עס צו טון, רבותי מ'דארף אנהייבן צו לערנען וועגן סעקס און וועגן דראגס, רבותי ס'איז שטערבליך וויכטיג. און אויך צו לערנען מיט די מיידלעך איז פונקט אזוי וויכטיג, ס'געפעלט מיר נאר איין זאך, סאטמאר מיינען זיי אונען דא די פלאץ יעדעס מאל, נישט יעצט היינט לאך איך דאך פון זיי, היינט האב איך דאך געווינען די שטאט ברוך השם, יעדעס מאל איז געווען יעדער פלעגט קוקן אוי גאר געקוקט מיט בייזע אויגן כאילו זיי אונען די שטאט און איך בין דא עפעס אזא פרעמדער און איך פלעג יעדן מאכן היי, איך האב אים געוועפט מיט די הענט היי און זיך אוועק געגאנגען, ס'האט זיי איינער עפעס איינגערעדט אז זיי זענען דא און דעיר היער טו סטעי און זיי מעגן טון וואס זיי ווילן, ענד דעטס ראנג. האט ענק שלעכט איינגערעדט. יעדער איז דא און יעדער קען טון וואס ער טוט, איך מיין מען טאר נישט טון זאכן קעגן געזעץ, און עטס זענטס דא קיין שום בעל הבתים נישט. ווען ס'איז געקומען צום עירוב האב איך געשריגן מען מוז אויסרייסן דעם געדאנק אז דאס הייסט חילול שבת, פאר איין טעם, סאטמאר זאל וויסן זיי זענען נישט בעל הבתים, ס'איז דא שיטות און איך מוז נישט גיין לויט דיר, ווייל דו ביסט גארנישט אזא גרויסער צדיק ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז. ווידערום אין קראון הייטס שלאג איך זיך אז מען זאל אונטערברענגען דעם עירוב, ווייל טאמער לאזן זיי דעם עירוב, און דער רבי האט געהאלטן אז ס'טאר נישט זיין קיין עירוב, האבן זיי גענומען די אלע לערנעכץ וואס דער רבי האט געלערנט די אלע יארן, און זיי האבן עס באגראבן אין דער ערד. ס'טוט אויסזען אזוי ווי סאטמאר, ס'טוט אויסזען ווי דעם רבי'נס ויואל משה מיט די קונטרס שלש תשובות, און מיט. אלע שיינע תורות וואס דער רבי האט אונז געלערנט, ס'איז נישט תופס מקום בכלל, מען טוט וואס מען וויל, מען רעכנט זיך נישט מיטן אייבערשטן און נישט מיט די תורה, איך זאג אין פאר די ליובאוויטשער, איך בין דארטן כסדר, איך זאג זיי, און טאמער לאזט עטס דורך דעם עירוב וואס עפעס א שייגעץ וואוזנער האט געמאכט, ניין, איך בין נאכנישט געווען צופרידן, מען האט גערופן זיין טאטן פוסק הדור צו זיין זיידן. איך בין נישט צופרידן מיט די גאנצע וואזנער, געקומען אויף איינעמ'ס רוף, אלעס פיין און וואויל, ווי האסטו דיך צו מישן? איך זאג זיי, זאלטס אלעס זאגן דאס וואס ר' משה'לע האט גענפערט אמאל ער איז געקומען, ער וויל מאכן שלום צווישן סרול'ן און מענדל, האט ר' משה'לע געזאגט פאר ר' וואזנער, איר ווייסט א דיין פסק'נט נאר ווען מען פרעגט אים, אז מען פרעגט נישט האלט ער זיך דאס מויל פארמאכט, מ'האט אפילו נישט גערופן א רב, א ראש ישיבה, א דיין. ער גייט און ער פירט איין אין קראון הייטס אן עירוב, קודם איז דאך דא חולקים דערויף, און נאכדעם דער רבי האט נישט געוואלט ס'זאל זיין אן עירוב, אויב מען צוברעכט דאס האט מען אלעס צובראכן, און ביי די וועי דער רבי האט נישט צופיל גערעדט וועגן צניעות פון פרויען, די פרויען גייען זייער אויסגעשניטן, דאס זאלט עטץ זעהן צו פארעכטן, רב העלער האט עס געוואלט אנהייבן צו פארעכטן אין ארץ ישראל נאר מען האט אים גע'רודפ'ט. באט איט דאזענט מין עניטינג, מען דארף טוהן דערין און מען דארף פארעכטן, איך וויל אז מען זאל נישט זעהן א חילוק צווישן א בית רחל מיידל און צווישן א תולדות אהרן מיידל און צווישן א ליובאוויטשער מיידל, און דאס איז משיח, טראסט מיר. שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. דער פאופ בענעדיקט דער פריעריגער וואס האט ריזיינט נאך א שטיק צייט, עטס געדענקטס ער איז געווען א שטיק צייט א פאופ און ער האט ריזיינט, ער איז יעצט ארויסגעקומען מיטן אמת פארוואס ער האט ריזיינט, ווייל ער האט געהאט פון די לאביאיסטס פון די געי חברה א מורא'דיגן דרוק אז מען זאל מתיר זיין געי, זיי האבן געטענה'ט סאטמאר מיט אלע פרומע אידן האבן דאך עס שוין מתיר געווען און זיי באהאלטן עס, סאו פארוואס זאלן אונז זיין פרומער פון זיי, לאמיר עס אויך מתיר זיין לכתחילה, ביי אונז קען מען נישט מתיר זיין ווייל א זאך וואס די תורה שטייט אזוי קען מען נישט מתיר זיין, אבער ביי זיי, דער פויפ איז דער מכריע. אבער ער האט אבער געהאלטן אז זיי פארפירן אים, האט ער געזאגט ער גייט ענדערש ארויס. ווי איידער דאס נאכצוגעבן. עניוועי, ס'איז געקומען יעצט, אין ענגלאנד איז דא א צייטונג וואס ס'הייסט ברייטבארט, א ברייטע בארד. בקיצור שרייבן זיי דארט אז אזוי ווי מ'האט אריינגעלאזט אזויפיל פון די לינקע חברה, איר ווייסט דעי רעפיודזשיס, האט עס געמאכט אזא חורבן, זיי גייען אין אלע פאבליק בעטס וואס איז דא און סווימינג פולס אין ענגלאנד, און מ'מאלעסטעט דארט קינדער, ברענגט דארטן מעשה'ס, מאלעסטעט זיבן אכט און ניין יעריגע קינדער, זיי האבן דאך נישט וואס צו פארלירן, זענען דאך דארטן אן א נאמען, אן אן אדרעס, אן א היים, עניוועי, איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך ווייס אז אין לאנדאן גייט מען מיט אלע קינדער שווימען זומער, זאל מען זייער אובאכט געבן, ווייל טאמער מען רעיפט א קינד, נאכדעם וועסטו נישט קענען גארנישט טון עניוועי, און אפילו ווען דו וואלסט יא געקענט עפעס טון, וועסטו אויך אין ערגעץ נישט אנקומען, יו נאט גאנע געט עני פלעיס. סא זאל מען זייער וואטשן ווייל אלע פולס, גארנישט אין פאבליק איז נישט סעיף, א טוילעט מעגן נוצן מענער און פרויען אינאיינעם, אין א סווימינג פול לאזט מען אריין רעפיודזשיס איז מען נישט סעיף. ער ברענגט דארטן אז אין דזשערמעני, א אנדערע פעיפער א דייטשע צייטונג ברענגט אז אין דזשערמעני איז געווען הונדערטער רעיפס פון קליינע מיידלעך, ס'איז אנבעליוועבל וואס די חזרים טוען, און גראדע געווען נעכטן דא אין די וויי אין בארא פארק זיך אומצוקוקן צו מ'נעמט קער פון זאכן, האב איך געזען אז ס'איז געווען דארטן איינער, וואס ער האט געוואלט אריין גיין דארטן אין די לאקערס ווי די קינדער טוען זיך אויס, גארנישט געוואלט טאטשן גארנישט נאר אין דעם לאקער זיך אויסצוטון, האט מען געזאגט גיי ארויס ווייל מען רופט שוין די פאליס, האב איך זיי הנאה געהאט, פרעג איך אים דאס איז אייביג אזוי געווען, זאגט ער ניין זייט דער משוגענער דרייט אן די שטאט האט מען עס געמוזט מאכן, מ'האט געמאכט עקסטערע אויסטו לאקערס פאר יונגלעך און מ'האט געמאכט עקסטערע פאר מענטשן, און איך האלט אז די מקוואות דארפן עס אויך אזוי מאכן, ס'איז אנבעליוועבל, ס'ווערט טשעינדזשעס נישט געזארגט. דער סוף גייט זיין, איך זאג נאר דער שפיץ גייט זיין, סוף גייט זיין ס'וועט זיין אין ארדענונג מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און סאטמאר וועט שרייען אז זיי זענען די וואס האבן אלעס געמאכט, די חיות, די שקצים וועלן נאך נעמען קרעדיט, אלעס גוטס קומט ארויס פון סאטמארער רעבעצנס שטוב, הצלה האט זי אויך געגרינדעט, עניוועי. יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו מ'האט יעצט געכאפט איינעם וואס ער האט געוואלט באמבעדירן אין מעקא דעם גרויסן מאסק. שטעל דיר פאר ווען ער באמבעדירט עס יוי וואלטן די אראבער ווען געווען צושאסן. זיי האבן דאך געמיינט אז זיי זענען אנטאטשעבל. זיי כאפן נישט וואס ווי זיי טוען פאר אנאנדערן קען מען זיי צוריק טוהן. יעצט נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'דא איינער משה פרידמאן, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה'. ס'איז נישט דער משה פרידמאן דער גאבע, דער ראש המוסרים, דער אבי המוסרים. ס'איז אויך נישט דער משה פרידמאן וואס ער מישט זיך אין פאליטיק. ס'איז אן אנדערע משה פרידמאן. ס'איז א יונגער חברה'מאן, ער איז איין און דרײַסיק יאר אלט יעצט. ער איז געווען איינגעשטעלט אין פֿאָרטי טו אָו סיקס פֿיפֿטינט עוועניו אין באבוב. יעצט באבוב וויל עס עפעס באהאלטן. זיי זאגן אז ער איז נאר געווען א ספעשל עד טיטשער, און נישט געווען דער אפיציעלער טיטשער. יעצט למעשה מיר איז נישט וויכטיג. וואטעווער די סטארי איז, וויל איך ענק זאגן איין זאך. רבותי ספעשל עד טיטשערס דארפן מער השגחה, דזשאסט ביקאוז ער האט לייסענס מיינט נישט אז ער איז נישט קיין סעקס פריק, און מען דארף זייער וואטשען רבותי, ווערי קערפול, ער זיצט מיט א שוואך קינד ממילא קען ער טוהן מיט עם וואס ער וויל ביז דאס קינד וועט פארציילן, און ווען ער וועט שוין פארציילן וועט מען זאגן ער איז א קראנק קינד, מען וועט זאגן ער איז א משוגענער, עה די אלע זאכן וואס מען וועט זאגן ווייסט עטס בעסער פון מיר רבותי, יו נאו דעט. יעצט איז דא נאך איינער א מלמד וואס מ'האט אים איינגעזעצט ער הייסט מאיר פאופראן ער האט געלייקנט אז ס'איז נישט אמת ער האט זיך ארום געשלאגן אין קאורט און ער איז נאך אינמיטן אבער די פראבלעם איז אז זיין אייגענער ברודער איז ארויס געקומען טעסטיפייען קעגן אים אז יא ער איז א חזיר ער האט געטאטשט אנדערע אויכעט סאו איך וויל נאכאמאל מסביר זיין דעם עולם אונז האמיר עס נאך נישט אזוי גרינג אזוי ווי אונז וואלט מיר געוואלט ס'זאל זיין און אזוי ווי ס'וועט מערטשעם זיין באט אונז זעמיר אן די רייט טרעק. געהערט. אונז פארמיר אסאך אסאך בעסער ווי פינעף יאר צוריק. פינעף יאר צוריק איז דאך בכלל גארנישט געשעהן. ס'איז געווען ממש א משוגענער נחום ראזענבערג האט אנגעדרייט א שטאט אז ס'געשעהט בשעת ס'איז קיינמאל נישט געשעהן. און אלל אוו א סאדען איז עס געשעהן די לעצטע זעכציג יאר. סא דאס איז אלץ סאקמער אזיאטישע מארמאראשער וועג. ס'איז נישט געשעהן און יעדער איז געווארן אביוזד און ס'איז נישט געשעהן. עניוועי ס'איז גוט. דער אייבערשטער האט מיר געגעבן כח און קוראזש איך זאל קענען זיך שלאגן מיט די גאנצע שטאט און מיט די גאנצע וועלט, ברוך השם ס'איז נושא פירות. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א שייגעץ וואס ער הייסט נאוואמינסקער רבי, ער האט זיך אויפגעשטעלט ברבים און ער האט געזאגט א גאנצע דרשה אז דער קאפ גייט אים שוין אויס, ער טריקענט אים אויס ווייל ער זיצט שעות און ער טראכט וויאזוי מען הערט אויף, וואס ס'גייט פאר ביי אונז סעקשועל אביוז. כ'האב געוואלט זאגן רבותי ער איז ראנג, ער לייגט אריין שעות, און שעות וויאזוי מען בעקט די חזירים ווייל ער קריגט געלט פאר דעם, מענטשן האבן אים געהאלפן אויפבויען א גרויסן בית מדרש מיט א ישיבה און דאס מוז ער באצאלן, דאס קאסט א פרייז, באט ווען ער לייגט אריין כח אז מען זאל אפשטעלן סעקשועל אביוז דארף ער טון איין זאך, ער זאל זאגן גיי צו די פאליס וועסטו זען ווי שנעל ס'וועט זיך אפשטעלן, דאס זאל ער לאזן צו אונז. ער טרייט אונז אונטערצוברעכן ענד איטס נאט גאנע גאו ווייל ער איז אן אלטע חי' ענד אונז האמיר נישט מורא פאר רבנים אונז האמיר דעקלערירט אז יעדע רב איז א שייגעץ א נואף א גנב ענד אונז מוזמיר זיך נישט לאזן אמאל האט מען זיך געמוזט לאזן פון א רב האמיר געהאלטן ער איז א האולי מאולי היינט האמיר אונז קלאר ארויס וואס א רב איז סאו ס'איז זייער נישט שיין אז ער נוצט אזא מין זאך אז ער איז גאר נאך דער וואס ער טרייט אז מען זאל אונטערברענגען די חזירים פארקערט ער טרייט אז מען זאל אונטערברענגען די וויקטימס מיט די עלטערן פון די וויקטימס, און ער רופט אונז נאך לצים, ער רופט די בלאגערס לצים, לאמיך דיר עפעס זאגן נאוואמינסקע בהמה דו שייגעץ וואס דו ביסט, אמאל איז א רב געוועהן קדשי קדשים, היינט אז אונז האמיר אויפגעדעקט וואס עטס זענטס, האמיר נישט קיין דרך ארץ, יעצט אויב דו רופסט אונז לצים אונז רוף מיר דיך שייגעץ, זאלסטו געדענקען ביי אונז ביסטו נאוואמינסקער שייגעץ, נישט נאוואמינסקער רב און נישט נאוואמינסקער רבי, נאוואמינסקער אויסוואורף שייגעץ וואס דו ביסט. סאו אונז זעמיר די בלאגערס און אונז וועמיר דיך אראפברענגען. ווארט שוין צו. מ'עט אראפברענגען אלע חזירים. האט מען אראפגעברענגט דעם תורה ודעת ראש ישיבה אויכעט. מיט זיין איידעם. האט מען אראפגעברענגט בעלסקי און דעם גרויסן צעלייגער זיין איידעם. רעכניץ. דער גרויסער רעכניץ איז שוין גארנישט אזוי גרויס. עניוועי. דא קענט איר הערן דעם דאנקי אליין ויפתח השם את פי האתון דעם דאנקי דעם אומגליק דא הערט איר אים אליינס הערט אים אויס זיינע הויך חשובע ווערטער דער בלאפער דער ליגנער הערטס אים אויס.

ווען דעי גאו טו קעמפ ווען דעי גאו עלסווער און האו ווען דערס רגלים לדבר ווען מען מעג יא רעדן צו די אוטאריטיס ווען מען מעג נישט רעדן איי וואנט גאו אינטו די דיטעילס באט איי פיל איי האוו טו סעי איט קאוז ביקאוז אייוו הערד און אדער רבנים העוו הערד דעט וויאר בינג אקיוזד

עפעס א תלמיד האט מיך אפגעקאלט, כהאב אויף דעם גערעדט אפאר חדשים צו אפאר וואכן צוריק אויפן נאוונאמינסקער שייגעץ, זאגט ער אונז גיימיר אייך לייגן אין חרם, דאס איז אונזער רעבע מורי ורבי, זאג איך אים הער אויס, חרמות זאלסטו נישט לייגן, דעיס לאז פאר איצעלע פינק, דעיס זאל ער לייגן, לייג נישט קיין חרמות, אויב ווען תמצא לומר אז דו ווילסט וועסטו מיר געבן דעם ערשטן אונטער צו שרייבן דעם חרם, ער איז א שייגעץ א לאולייף, אונז האמיר אויף אים א היסטערי פון דא ביז קיין רשא, און אונז גיימיר עס נישט פארשווייגן, אונז זעמיר נישט זיין בהמה. נאוונאמינסקער שייגעץ, המכונה רעבע, רב, וואטעווער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא בחורים וואס זיי דרייוון אן א לייסענס, ווייל די ישיבה קען געוואויר ווערן פון די מאטאר וויהיקל צו מ'האט לייסענס, און זיי ווילן נישט מ'זאל זיי ארויסווארפן, וויל איך ענק בעטן א זאך, גייטס ארויס פון די ישיבה, עטס דארפטס נישט קיין ישיבה, ווייל אז עטס וועטס אראפפארן א מענטש אן א לייסענס, ביסטו א פירסט אדער א סעקאנד דעגרי מורדערער און דו גייסט זיצן אויף א גאנץ לעבן, די ישיבה קען דיר נישט העלפן און זיי וועלן דיר נישט העלפן אפילו ווען זיי קענען. סאו איך בעט יעדן איינעם א טובה, דו האלטסט ביים דרייוון, מאך די לייסענס און גיי ארויס פון די ישיבה. זיץ נישט אין א ישיבה און דרייוו אן א לייסענס. יעצט וואלט איך געוואלט זאגן נאך א זאך. ס'איז געקומען איינער פון אווערסיס צו ענדזשויען די אמעריקאנער פרידאם, האט ער כאטש געזען וואס דאס איז? די אייסיס האט אונטערגעשטעלט א באמבע און ס'האט אים אפגעהאקט א פיס. יעצט די פאליס זאגן נישט אז ס'איז די אייסיס, ווייל זיי ווילן דאך נישט מאכן קיין פעניק, זאגן זיי עפעס איינער איז געווען א פריק פאר די אויפצושיסן די פייער קרעקערס. עס יא א גוטן פיהרער. ס'הייסט דאס איז וואס דא גייט פאר מ'זאגט אונז נישט אויס דעם אמת, מען לייקענט אלעס, און יענער האט פארלוירן דעם פיס, יעצט וועט ער אהיים פארן און זאגן wow איך האב געזעהן איך האב באמת געניסט פון די אמעריקאנער פרידאם, דאס איז די פראבלעם אונז האמיר נישט קיין פרידאם, אונז רעדמיר זיך איין אז ס'איז פרידאם, ס'איז גארנישט קיין פרידאם, די אראבער גייען איבערנעמען אמעריקע זייער זייער אין קורצן, און ס'האט נישט מיט אבאמא אויך נישט, ער האט טאקע געלאזט די מוסלעם זאלן וואקסן דא. ער האט זיי געגעבן ספעשל פריווילידזשעס, כ'האב געזען אמאל אויף א וועבסייט פון די גאווערמענט, האט אריינגעלאזט די אלע חברה וואס האבן נישט געהאט קיין פלאץ אין דעם אווער קראודעד פאלעסטיין, האט ער זיי געגעבן דא רעכטן אריינצוקומען, יא, דעמאלטס ווען מען האט אראפגעשאסן די ווארלד טרעיד סענטער זענען אלע מוסלימס געשטאנען און געלאכט, זיי האבן שוין געוואוסט פארדעם אז ס'גייט קומען, זייערע גלחים האבן געהאט רוח הקודש, מען האט זיי מודיע געווען. נאר נישט פון הימל, ס'איז זייערע שקצים, די גאנצע קירכע איז היינט, און אפילו להבדיל די שול מיט די רבנים, ס'איז היינט א מאפיא קאנטראלד חברה, ס'האט גארנישט צוטון מיט רעלידזשען, און די זעלבע די קריסטשען טשורטש, ס'איז אלעס די זעלבע, ס'איז פאוער ענד מאני, יעצט על כל פנים, ס'האט נישט צוטון מיט אבאמא אליינס, ס'האט צוטון ווייל די מוסלימס מערן זיך, און זיי האבן נישט קיין מורא פארן טויט, מ'זאגט זיי צו זיבעציג בתולות, זיי כאפן נישט אז יעדע בתולה האט א שוויגער אויכעט, און. כ'האב געזען א שיינעם קארטון, ס'איז געקומען אן אלטע פרוי, זאגט זי איך בין א ווירדזשין, אבער איך בין אלט זיבעציג יאר, דו האסט נישט גוט פארשטאנען, מען געט נישט זיבעציג שטיק, מען געט איינע פון זיבעציג, עניוועי, און זיי האבן נישט קיין מורא געהארגעט צו ווערן, און. זיי לעבן אונטער אזאלכע פאווערטי קאנדישאנס. אז ס'לוינט זיך זיי נישט דאס לעבן אויך נישט. זיי האבן גארנישט פון זייער לעבן. סאו בקיצור, דאס איז געווארן היינט פון די וועלט. ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז ישמעאל וועט זיין דער לעצטער גלות נאך עשו. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. און אונז זעהן מיר דאס ליידער, אונז לעבן מיר אין די צייט. דארף מען זיך נאר האלטן שטארק אז אונז זאל מיר נישט צופאלן חלילה. שוין, יעצט גיי מיר ווייטער. ברוך השם ס'איז דא אזאלעכע גוטע נייעס, הערטס אויס, איינער קאלט מיך אן און זאגט מיר ער איז א מנהל אין א קעמפ, אין א גרויסע קעמפ גראדע, זאגט ער, ס'איז צוגעקומען א יונגל צום קאונסלער, היינט ברוך השם איז שוין דא איבעראל קאונסלערס, יונגעלייט, כ'מיין נישט הפקר יונגען, זיי פלעגן קומען האלב פארדראגט, מיין ווייב איז אמאל געווען אין צעלימער קעמפ, א קעמפ מ'האט דא מיט צען יאר צוריק, פופצן יאר צוריק, איך פלעג אריינגיין אין די קאונסלערס צימער, ס'האט געשטינקען געהעריג פון מאריוואנע, כ'מיין איך קען דעם שמעק, איז למעשה היינט ס'אביסל בעסער, ס'איז אסאך בעסער ברוך השם. די גרעסטע שונאים די וואס האבן געשימפט אויף מיר וואס האבן מיך געשאלטן זיי האבן מיך געוואלט זעהן אין דר'ערד היינט קאלן זאגט מיר ר' נחום פארפאלן האסט געווינען די מלחמה עניוועי א יונגל קומט צו און ער זאגט הער אויס צום קאונסלער מיין טאטע האט מיר אנגעזאגט אז טאמער מיין קאלדרע די דאכענע פאלט אראפ פון מיר ביינאכט זאלסטו חלילה מיך נישט צודעקן און ער איז מסביר גרעפיק פארוואס ווייל געווענטליך לייגט מען די הענט ווי מען טאר נישט און ס'איז זייער נישט איידל נאר מיין טאטע פארלאנגט אז טאמער זעסטו ס'איז אראפגעפאלן די דאכן און דו פילסט אז ס'איז צו קאלט כ'וועל נישט קענען דורכשלאפן די נאכט, זאלסטו אנצינדן די לייט פון די גאנצע באנק יעדער זאל זען וואס גייט פאר, און דו זאלסט מיך אויפוועקן און איך זאל מיך אליין צודעקן. איר הערט וואס דא טוט זיך? דער חברה'מאן האט געזאגט ר' נחום כ'מוז דיך אויפקאלן. לכתחילה ווען אונז האמיר געזאגט אז דו ביסט משוגע מיט א חזר מיט א מנוול האט מען סתם. געטון געטרעטן אויף דיר פאר גארנישט, ס'איז א רשעות געווען, ס'איז דא ארדענונג, ס'האט דאך געדארפט זיין איינער זאל רעדן דערפון, היינט איז אין המודיע און המשפחה די וואך געווען באשריבן מען זאל וואטשן אין די קינדער, כ'וועל אויך נאך איבערגעבן די וואך וואס ס'איז געווען ביי די מיטינג פאריגע וואך אין די שול ווי ס'איז געווען אן אסיפה, כ'וויל רעדן דערפון די נעקסטע פאר וואכן ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן ס'דא סאברי קליניק, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט וועגן סאברי קליניק, דאס איז געמאכט אז טאמער מ'האט געטאטשט א קינד ווי מ'טאר נישט און ער פילט אז ער האט פראבלעמס, איז בקיצור ס'דא אזא פראגרעם כ'האב עס שוין עדווערטייזט עטליכע מאל ביי די גוים, ס'דא אזא פראגרעם וואס מ'גייט אויף א. פאר האוער קאורס, ס'איז געמאכט אז דו זאלסט קענען זעהן צו מ'האט טאקע געטאטשט דאס קינד צו נישט, ווי ווייט די דעמעדזש איז, ס'איז זייער א שיינע פראגרעם, מ'געט עס אומזינסט, נאר מ'מוז זיך איין זאך אונטערנעמען, אז מ'וועט זיין איין יאר ווען מ'וועט ברויכן, ווען די האספיטעל וועט דיך ברויכן, מוזט אריינקומען א קינד געטאטשט אדער גערעיפט. זאלסטו זיין אוועילעבל. מען רופט כמעט קיינמאל נישט ווייל ס'דא אזויפיל מענטשן אויף די ליסטע, און זיי אליינס זענען אויך נישט קיין נאראנים, זיי נעמען נישט די ניוקאמערס, זיי נעמען ענדערש די עלטערע, סאו איר דארפט אייך נישט זארגן, איך האלט אז יעדער זאל עס גיין נעמען, ס'איז א פערציג שעה קורס, מען הייבט עס יעצט אן אין מידל אוו דזשוליי, און ס'עט ער זיין גוט פאר דיר אין שטוב אויך, וועסט קענען וויסן אויב דיין קינד צו מען האט אים געטאטשט צו נישט, איז די טעלעפאן איז עיט עיט עיט. עיט סיקס וואן טרי וואן סיקס וואן טרי, ס'איז סאווערי, SOVRI, און אמאל די טמא'נע כלי קען מען אריינשרייבן פאר סאווערי העלפליין דאט קאם, אבער אונז האמער דאך נישט די טמא'נע כלי, כ'מיין עט ליעסט מ'זאגט אז מ'האט נישט, סאו קאלטס עיט עיט עיט סיקס וואן טרי וואן סיקס וואן טרי, ס'עט זיין זעהר א גוטע אינוועסטמענט אן די סטעיט'ס טיים. יעצט, עה מ'האט געפרעגט ר' חיים קניבסקי וויאזוי מ'ווערט פטור פון אזוינפיל צרות, די פרנסות אין אמעריקע איז נישט צו גוט, און אלע אנדערע צרות האט ער געזאגט מ'זאל זאגן יום כיפור קטן און פאסטן א האלבן טאג. זעט אויס ער איז אויך נאכנישט אין ריאליטי. אונז געמער התירים אויף אלע תעניתים, און בדוחק בדוחק געמער התירים אויף תשעה באב, און אויף יום כיפור טרייען מיר נישט צו געבן התירים ווייל דאס איז דאך ממש די הארבסטע. און גייט ער אונז יעצט פארקויפן מ'זאל נאך פאסטן א האלבן טאג. זאגטס פאר רבי חיים קניבסקין אז איינער זאל נישט אריינשטופן זיין זכרות אין יענעמס אחור, איז אזוי ווי געפאסט. צוואנציג טעג, אזא מין צוריקהאלטענע תאווה, אזא מין כח פארלאנגט עס, אזוי ווי מען פאסט נישט צוואנציג טעג, הערט אויף מיט דעם יום כיפור קטן מיט די מעשות, איר ווייסט וואס גייט פאר אין די גאס, איר ווייסט וואס גייט דא זיין יעצט א זומער, עס וועט זיין מער זרע לבטלה וואס וועט קענען איבערדעקן גאנץ מאונט אראראט, דעם הר אראראט וועט עס קענען איבערדעקן, ווייסט וואס גייט. פאר? אנבעליוועבל! און איך רעד שוין נישט מיט קינדער, מיט קינדער טרייען מיר זיך צו שלאגן, אבער ס'קומט צו מיר צו די וואך א אינגערמאן, ער איז א גרוש, און אין דעם זעלבן בילדינג וואו ער וואוינט, וואוינט א פרוי מיט צוויי קינדער, א שיינע פרוי, און זי האלט אים אין איין טשעפען, ער קאלט מיך אן, וויאזוי, האו דו איי געט ריד אוו הער? האב איך אים געזאגט, וויאזוי זאל ער זאגן? עניוועי, ער גייט עס טון. ענד איף שי דאזענט סטאפ וועט ער מוזן זאגן איר מאן, איר ווייסט וואס גייט פאר? איר האט א פראבלעם מיט יום כיפור קטן האט איר א פראבלעם יום כיפור גדול, זאגט אויך שמואל כמה בתולות נבעלו בנהרדעא, שטעל דיר דאך פאר יום כיפור קטן און נאך א האלבן טאג פאסטן אויכעט, פארשטייסט? נייע מעשות, די רבנים לעבן נישט אין ריאליטי, ס'איז א שאנדע. יעצט, ס'איז דא יעצט א נייע זאך, כ'האב ענק געזאגט, די ליובאוויטשער שלוחים, וויאזוי געבן זיי א חינוך פאר זייערע קינדער, זיי האבן וואס ס'הייסט האום סקולינג. ס'איז אזוי ווי וויזשניץ האט, מ'האט זיי געזאגט אז זיי מוזן אננעמען אין מאנטריאל אז מ'מוז אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער סעקשועל אביוז און זיי מוזן אנהייבן צו לערנען פראנצעזיש, האבן זיי אלע געמאכט א דעסיזשען זיי מאכן האום סקולינג, נו וויל איך ענק זאגן אויב דו מאכסט שוין האום סקולינג האסטו גארנישט מיט מאנטריאל, קענסטו גיין פארן אוועק אויף א פלאץ ווי ס'קאסט דיך דאס לעבן א צענטל. די גאנצע צייט האסטו דאך געזאגט אייביג ביקאוז אוו סקולינג, דו האסט דאך שוין נישט קיין סקולינג און שוין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא ראזענבערג, ס'איז דא דריי ראזענבערגס, איינער הייסט נחום ראזענבערג, דער אנדערער הייסט אויכעט נחום ראזענבערג, אבער יענער וואוינט אין ביתר, און יענער האט אויך צו טון מיט מקווה'ס, ער האט דארט צוגעשטעלט א מקווה, איך ווייס א גאנצע מעשה, בקיצור די סוף איז געווען אז ער האט זיך משתלט געווען אויף די מקווה און ער האט צובראכן די מקווה, איז דא דארט א גרויסע רבי, דער קארלינער רבי, און מען האט צו זיין, ער האט דארטן די פלאץ פון די מקווה, בקיצור ער האט געטענה'ט אז מען זאל אים ארויסווארפן פון די קהילה, און די גאנצע וועלט קאלט מיך נחום ראזענבערג, קארלינער רבי האט געהייסן ארויסווארפן פון די קהילה, וואטס גאוינג אן וויל איך ענק זאגן, ביי העווענלי קאאינסידענס, אלעס איז דאך מן השמים, הייסט ער אויך נחום ראזנבערג, אבער ס'איז נישט איך, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, נאכדעם איז דא נאך איינער אליווער ראזנבערג, ער איז געלאפן. צו זיין דא א קאנגרעסמאן, אבער ער האט א געהעריג דעקלערירט אויף זיין אינטערנעט אז ער איז א משכב זכר'ניק, סאו וויל איך ענק זאגן ס'איז דא אפאר ראזענבערגס, און אפילו ווען ער הייסט נחום ראזענבערג און אפילו ווען ער האט צוטון מיט מקווה'ס, איז עס נישט איך, סאו ווער צו שיקט סיידן. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, כ'בין היינט אדורך געגאנגען אויף טוירטינט עוועניו פארטי עיטט סטריט, איז די זעקסטע קאר האט זיך גענומען פייפן נאכדעם וואס ס'האט זיך געטוישט די לייט אויף גרין, ס'איז געווען אן אלטע פרוי האט געדרייווט, מ'קען דאך דרייוון ווי לאנג מ'לעבט. עס איז נישט דא קיין יאר ביז ווען מען קען דרייווען און מוז מען אויפהערן, און די פרוי האט שיער איבערגעפארן א מאמע מיט א קינד ווייל זי ווערט נערוועז, רבותי דער פייפן קען אמאל קאסטן דאס לעבן פון איינעם און פון אפאר, און וואטש וואס עטס טוט, אז די ביסט נערוועז כ'וועל דיך אויסלערן א רפואה וסגולה בדוקה, אז די ווערסט נערוועז און יענער רירט זיך נישט זאלסטע נעמען דיין קאפ זאלסט עס אריין שיסן אין די קאר ווייסט דארטן ווי ביי די גלאז דריי מאל בום בום בום! נאכדעם וועט זיך נאכלאזן דאס נערוועזקייט ווייל די קענסט הארגענען מענטשן דאס איז אונזער חיה'שע קאמיוניטי ס'דא עלטערע מענטשן וואס זיי דרייוון זיי קענען נישט אזוי גוט דרייוון צו ס'דא אמאל עלטערע פרוי וואס גייט אריבער די גאס און זי קען נישט אזוי שנעל גיין נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן אז חיים משה פעלדמאן האט פארלוירן יעצט אין די מיליאנען ענגלישע פונט. פארוואס וועגן די ענגלאנד זענען ארויס פון די אי יו. אייליש ענגלענדער האט פארלוירן. געדענקטס איך האב ענק געזאגט א לאנגע צייט צוריק, דער אייבישטער האט נישט קיין מורא פון חיים משה פעלדמאן אויך נישט, און אפילו נישט פאר אייליש ענגלענדער, און אפילו פון נישט פאר ביידע אינאיינעם. סאו למעשה איז אזוי, אונז האמיר געבעטן דעם חיים משה'ן, נישט איך, אבער דא אין די קהילה, אז ער זאל נישט פארקויפן פאר די ארטיסטן, און איך האב אים גע'טענה'ט, מעגסט יא פארקויפן, דער'ס נאטינג ראנג, נאר מאך זיכער אז די יוגנט האט ווי צו פארן וואוינען, מאך א שטעטל פאר הונדערט מיליאן דאלער, שטעל אריין געלט, און יעדער האט זיך אויסגעלאכט, האט ערליך געוואוסט אז ער. כי חזקי ממני פונעם אייבערשטן אויכעט, האט אים דער אייבערשטער געוויזן אזוי, מיינסט איך דארף דיך צונעמען צוצונעמען דיין געלט, דו קענסט בלייבן דא, וועסט אלעס פארלירן, כ'האב מורא ס'איז אונלי די בעגינינג, וועסט נאך אסאך פארלירן, דו האסט א זון, אויסער דעם קראנקן משוגענעם האסטו נאך א זון וואס ער וואוינט אין ארץ ישראל וואס האט מכשיל געווען איינעם אין לונדון, ער איז געווען שוין לאנג א אינגערמאן, און דער אנדערער האט שוין אויך חתונה געהאט און ער מוטשעט זיך געפערליך, אבער קיינער האט אים נישט העלפן מיט געלט. און אייליש האט אן אייניקל, איך נעם א דיסקלעימער, איך הער זאגן אז ער מוז יעדע וואך. נעמען אינדזשעקשאנס, נידלס, דאס נעמט אוועק די גאנצע זכרות, ס'נעמט אוועק די תאווה מיט אלעם, דאס הייסט אויף לשון קודש מסרס, ווען נישט זעצט מען אים איין, און יעדע וואך מוז ער שיקן א ריפארט פונעם נורס אדער פונעם דאקטער וואס ער געט אים די טיפולים די נידל אז ער האט עס גענומען. ער איז געפארן יום טוב צו זיין זיידן אויף לאנדאן, האט ער פון דארט געמוזט פעקסן א בריוו, צו וועלעכן דאקטער ער איז געגאנגען וואס דארט נעמט ער די טיפולים ווייל ער האט מטמא געווען האלב מאכנובקע און וואס האב איך א מאכנובקע איז געווארן א רעבע אייליש האט אריין געלייגט געלט אין א מאכנובקער סטעטשו וואס האב איך אז ער איז רעבע אין זיין מקווה טוט מען אפ כל דבר אסור זנות כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך האט מען געטראפן איינעם זיך געדרייט אין נאקעט אין די גאס מ'האט אים אריין געפירט אין משוגעים הויז ער איז נישט קיין משוגענער ער האט געזינדיגט אין די סערעט וויזשניצער מקווה און יענער האט אים אוועק געכאפט די קליידער. דעם דעם איילוש'ן איז אריין א שיגעון אז אזוי ווי זיין שוואגער איז געווען שלום בראנדע ער זאל זיין בעלזער רב, בעלזער רב איז געווען א איש קדוש מאוד און שלום בראנדע איז געווען א מגיד שיעור, איי בערעלע איז נישט געווען קיין קדוש מאוד אויך נישט, נו הער אויס ער איז דאך אן אייניקל עפעס מוז מען דאך טון, סאו אים איז אריין א משוגעת צו צוברעכן בערעלען פארוואס ווייל ער האט געטראפן אן אנדערן וואס יענער האט אים גארנישט געטון אויך נישט. קען זיין ווען יענער איז געווען אזוי יונג ווי בערעלע דעמאלטס און מען דארף נעמען א רעבן, קען זיין וואלט מען אויך אים גענומען דעם מאכניווקער און מען וואלט נישט גענומען שלום בראנדע, סאו פארוואס ביסטו געווארן יעצט מער בידידות מיט אים ווייל בערעלע האט נישט געלאזט נעמען שלום בראנדע? נישט בערעלע האט נישט געלאזט, בעלז האט נישט געוואלט. יעצט וויל איך נאכאמאל ווארענען דעם עולם אז אלע קארס זאלן זיין פארראכטן מיט א מעקעניק, מען זאל זען מען זאל האבן אינשורענס, מען זאל האבן געהעריגע דרייווער לייסענס, די רעדער זאלן האבן גענוג, פלעסטיק, גומי, און ס'זאל נישט זיין קיין שום מכשולות, מ'זאל מיטנעמען פייער עקסטינגווישערס, ס'איז אלטע באנגעלאוס, אלטע האלץ ברענט זייער גוט אז מ'כ ס'כאפט זיך אן, מ'זאל מיטנעמען פייער עקסטינגווישערס, מ'זאל האבן אין יעדן צימער א פייער עקסטינגווישער, מ'זאל אויכעט בודק זיין די מזוזות, דאס וואס שטייט אז מ'איז בודק מזוזות צוויי מאל אין זיבן יאהר, דאס איז נאר אונטער נארמאלע אומשטענדן, נישט ווען ס'איז מזוזות וואס מ'לאזט א גאנצן ווינטער דארט. ווען זיי ווערן נאס און ווערן פארפרוירן, דאס דארף מען בודק זיין יעדעס מאל ווען מען פארט ארויס. יעצט ווען מען פארט ארויס צו וואוינען אין חוץ לארץ איז דער דין ס'דארף מען דארף ערשט לייגן נאך דרײַסיק טאג, אבער אז מען פארט ארויס צו וואוינען אויף קביעות איז דא אסאך שיטות אז מען זאל גראד לייגן, מיט א ברכה, ס'איז דא וואס האלטן אן א ברכה, ס'איז נישט קיין חילוק, א מזוזה זאל זיין פונעם ערשטן טאג, נישט ווערט'ס ברוגז אויפן אייבערשטן אז ס'געשעט ענק דער שלאק באטרעפט ענק חלילה. יעצט אין די אלע קאמערשעל קיטשענס אין די קעמפ מיז זיין א משגיח מען דארף מאכן א ועד פון רבנים וואס די ועד זאלן האבן שליחים וואס זיי גייען ארום אין אלע קעמפס אין זענען בודק צו סאיז דא טאקע השגחה תמידית מען קען אריין ברענגען פון אלע טירן פון וואס וואס די ווילסט קען מען טון סקומט כסדר אריין אינמיטן די נאכט און אינמיטן טאג סמיז זיין טוועני פאר סעווען דארף זיין אפילו שבת. ווייל אין די קאך פעלט אויך אויס א משגיח אויף זאכן וואס מ'מעג טון, מ'דארף אבאכט געבן אויף די מילכיגע דישעס, אויף די פליישיגע דישעס, זיי מישן זיך אויס יעדעס מאל נאך א סעודה, איז דא פראבלעמען, וויאזוי קען עס זיין? אזוי איז עס, ס'איז דא גוים, גויטעס, און זיי טוען אלעס, און מ'דארף זייער וואטשן אלע פראדוקטן וואס מ'ברענגט אריין, יעצט נאך אינעם יאר פון מיין פעטער, ער הייסט פעטער נחום, ער האט געהייסן מאשקאוויטש. זיין זון איז א דיין אין טאהש און נאר ער האט א זון דא וואס איז א מנהל ביי די ארוינים ביי די קינדער. ער האט מיר פארציילט אז ער איז געווען א משגיח ביי הרב לאנדא, נישט רב יודא נאך הרב יעקב זיין טאטע. ס'איז געווען דעמאלטס האט מען געמאכט אין בני ברק די ערשטע סמאוק סאלאמי פעקטערי, ס'איז געווען אונטער שיכון סאטמאר. איינמאל זאגט ער פאר הרב לאנדא'ן, הרב לאנדא כ'וויל דיך בעטן א טובה, איך האלט מען פארקויפט מער פלייש וויפיל מ'ברענגט אריין. פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער לבי אומר לי, איך שטיי דאך דארט א גאנצן טאג. עניוועי, רב לאנדא זאגט אים, אקעי, איך וועל נעמען קער, רעד נישט צו קיינעם, איך וועל נעמען קער. עס קומט אום פארנאכטס, אזוי נאך מעריב שוין, שוין אפשר טונקל, קלאפט רב לאנדא אריין צו עפעס א שכן, א יונגערמאן וואס האט דעמאלטס חתונה געהאט, נולי וועד, אונסדום א חודש צוויי חתונה געהאט, און זאגט אים, ער קלאפט אריין, פרעגט ער, ווער דא? זאגט ער, רב לאנדא, די שטאטס רב, עפענטס די טיר. קוקט ער, עפנט די טיר, ער זעט ס'איז טאקע רב לאנדא. זאגט ער דעם יונגערמאן, איך וויל דיך בעטן א טובה, די נאכט וויל איך שלאפן ביי דיר אין סאלאן. זאגט ער, פיין. נו, זאגט ער אים, אבער איך מוז אראפגיין דאווענען מעריב. זאגט ער, ניין, ניין, ניין, היינט וועסטו דאווענען דא מעריב, ווייל איך דארף זיין דא ביי דיר, און איך קען נישט זיין דא מיט דיין ווייב אליינס, און איך וויל נישט דו זאלסט ארויסגיין פארציילן די גאנצע שטאט אז רב לאנדא איז געקומען, און זאלסט נישט אפקאלן קיינעם אויך נישט, פארגעס אז איך בין דא, איך בין אין סאלאן. שוין. יונגערמאן זאגט פאר רב לאנדא, ליסען, איף איטס יור טשויס אז איך זאל נישט דאווענען מיט מנין, וועל איך נישט דאווענען מיט מנין. שוין. בקיצור, רב לאנדא זיצט דארטן ביינאכט ביי יענעם אין סאלון, ויהי בחצי הלילה קומט א אוטא, א לאסט מאשין פון תל אביב, און ברענגט אריין טרייפענע פליישן וויפיל דו ווילסט, און האט עס אריינגעלייגט דורכ'ן קוימען. ער האט עס אויפגעהויבן האט עס ארויפגעלייגט דורכ'ן קוימען, אזוי האט מען אריינגעווארפן די פלייש. אינדערפרי האט ער עס געטראפן ווייל ער געעפנט דעם קוימען האט ער עס פון דארט ארויסגענומען. שוין, רב לאנדא האט דאס געזען, האט שוין נישט געברויכט מער, ער זאגט דעם אינגערמאן, ס'איז שוין געווען צוועלף איינס, זאגט ער, שקויעך, א גוטע נאכט, איך דאנק אייך זייער, איך קום שוין נישט צוריק. בקיצור, נעקסטן אינדערפרי געווען צעטלעך אין גאנץ בני ברק, א ניסרו השגחה, מ'האט עס אראפגענומען, יענער איז זיך געקומען בעטן ביי רב לאנדא, זאגט אים רב לאנדא, דא איז נישטא קיין פודייני מציליני, כ'האב דיך געכאפט, ביסט פסול אויף אייביג. דער איד האט געהאט צרות, ער האט געמוזט אנטלויפן פון בני ברק, ער האט געמוזט, ער איז געווען אין יוראפ, ער איז ערגעץ געשטארבן אונטערוועגנס אפילו, זיין ווייב האט אים איבערגעלאזט, אלעס, אזוי ווי משה פינקל'ס בערך פרשה, נאר משה פינקל איז יעצט אן אבל טאר מען נישט רעדן אויף אים, זיין טאטע איז אים אפגעשטארבן, עניוועי, בקיצור, צו זיין א משגיח היינט דארף מען זיין בעיסיקלי אן fbi עידזשענט געטרעינט צען יאר, דעטס וואט איטס אלל אבאוט. און ממילא דארף מען וויסן א קאך קומט אריין כל צורי וכל זב וכל טמא לנפש די פאבריקאנטן ווארטן שוין אויף דעם זיי ווייסן ווי צו דאמפן סחורה זיי קויפן א ביליגן לאט די טשיקנס מען קויפט אפ זיבנציג טויזנט טשיקנס פאר פֿינף צענט א טשיקן און מען האט עס ווי צו דאמפן אלע קעמפס זאלן דאס נעמען די כפרות פלייש אויב ס'איז נאך ווי אמאל באקומט עס אלע קעמפס, עטס ווייסט ענקערע קינדער עסן אזא אנהעלטי פלייש אין קעמפ ס'איז שוין אלט באלד א יאר און ס'האט דאך די עבירות פון יעדן אלע משכב זכור ליגט דערויף און אלע מיני גילוי עריות מיט אשת איש, פוי! אז די קינדער קומען אהיים נארמאל און געזונט איז עס ממש א נס פונעם אייבערשטן. זכות ס'זאל מאכן ערליך א ברכה. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. דאס איז פלייש וואס האט געשטינקען גאנץ יום כיפור איז עס געלעגן, ס'האט זיך געווייקט אין בלוט און אין אלע חאזעריי, נאר ס'איז נאך אונטער דריי טאג געבט מען עס א וואש אפ און מ'פארפרירט עס און דאס געבט מען אין קעמפ. ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'געבט פאר אונזערע קינדער דארטן. סאו א קאך מוז האבן השגחה תמידית טווענטי פאר סעווען. און ס'זאל זיין אונטער א ארגענעזעישן פון עטליכע רבנים, וואס די רבנים זאלן זיין די וואס זיי זענען מפקח אויף דעם, נישט איצעלע פומפ, פומפ וועט געבן א הכשר אויף וואס דו ווילסט. און מען דארף אויכעט האבן אין די קעמפס א משגיח אויף עירוב'ן, מען מאכט א גאנצע זאך יא אן עירוב נישט אן עירוב, די רבי זכרונו לברכה, הערטס אויף מיט די גארביטש, עטס ווייסט אז אין כמעט קיין איין קעמפ איז נישטא קיין כשר'ער עירוב, איך פלעג ארומגיין אין די קעמפס, דארט ווי איך בין געווען, ווי איך בין נישט געווען בין איך נישט ארומגעגאנגען, איך האב געטראפן. עטליכע פלעצער ווי דער גאנצער עירוב ציט זיך העכער די גארביטש ווייל דארטן איין ענדע פון די גארביטש מען וויל דאך מען זאל קענען טראגן גארביטש אויך און אויף די אנדערע זייט פאול איז דאך דארט ווי ס'לאזט זיך אויס דאס טראגן, גייט עס העכער די גארביטש, די גארביטש איז א רשות פאר זיך עטס קענטס נישט ציען א בענדל העכער דעם ס'איז אזאלכע קאמפליקאציעס אין עירוב ס'איז אנבעליוועבל איין פלאץ האב איך געזען מ'האט ארויפגעקלאפט דעם עירוב אויפן בוים נישט אויף א לחי אויפן בוים למעשה איך וויל ענק זאגן די עירובין אין די קאנטרי איז פונקט אזוי הארב ווי אין די שטאט, און ממילא עס איז פונקט אזוי הארב ווי אין די שטאט, דארף מען זייער אבאכט געבן אויף דעם, און מען דארף זען אז ס'זאל זיין א כשר'ער עירוב, ס'קומט אריין די גארביטש טראק רייסט אראפ דעם עירוב ווייל ער איז צו הויעך, נאכדעם בלייבט שוין אזוי א גאנץ שבת און ס'בלייבט שוין אזוי אויף צוויי דריי וואכן, און נאכדעם די מקוואות אין די פרייוועט קאנטריס ס'איז אן אומגליק, איך ווייס דארט ווי איך בין דארט, איך בין אין העפי פעיסעס אראונד די קארנער איז דא מי מנוחות. ס'א ליובאוויטשער קאנטרי בין איך דארט געווען מיט יארן צוריק און כ'האב זיי געפרעגט וויאזוי האט עטס אז עטס נעמט נישט ארויס דעם מי גשמים ווייל כ'האב געזען קיין צינור אריינצוברענגען נייע מי גשמים איז נישט דא האבן זיי מיר געזאגט וואס ארויסנעמען מי גשמים יעצט לייגט מען אריין די-אייסער די-אייסער איז אזא קעמיקעל וואס מ'לייגט אריין און ס'מאכט ס'זאל נישט פארפרוירן ווערן. זאג איך, איך פארשטיי נישט, דו לייגסט די אייסער דא נאך א יאר און נאך א יאר און נאך א יאר, האסטו דאך שוין אויפגעטוישט לאנג די מי גשמים ווייל זיי לייגן דאך ס'נאר אין בור ווייל די מקווה בלייבט ליידיג, זאגן זיי מיר האבן דורכגעשמועסט מיט ר' הענדל פון מאנטריאל, איך האב מיך נישט געפוילט, כ'האב גענומען מיין קאר און דורכגעפארן אויף מאנטריאל צו ר' הענדל, כ'האב געפרעגט ר' הענדל איך וויל אייך עפעס פרעגן, איר געבט א הכשר אויף די מקווה פון מי מנוחות? האט ער געזאגט, איך זאג אייך, כ'האב עס קיינמאל ניט געזען, זיי האבן עפעס דורכגעשמועסט אויף. טעלעפאן מיט צוואנציג יאר צוריק און איך האב זיי געענטפערט וואס איך האב געפרעגט, דאס איז דאך דאס ליצנות וואס גייט פאר אין מקוואות, סאו מ'דארף וויסן די אלע זאכן ווייל געווענטליך די קליינע באנגעלאו קאלאניס נוצן די מקוואות פאר די פרויען אויכעט, א כל פנים פרייטאג צונאכטס און מוצאי שבת'ער, און די אלע זאכן דארפן האבן א השגחה, נאכדעם דארף מען וויסן א תחום שבת, כ'דענק איך בין געווען אמאל אין א קאלאני מענטשן האבן געוואקט געוואקט געוואקט, גענומען מוצאי שבת, צי זונטיג מיין קאר, כ'האב אנגעהויבן אויסצומעסטן, און כ'האב אויסגעמאסטן וויפיל א תחום שבת ס'איז, ס'איז בערך א דריי פערטל מייל, כ'האב עס פונקטליך אויסגעמאסטן אויף די פיט מיט די קאר, און יעדער איז נכשל געווארן מיט גיין חוץ לתחום. און תחומין, דא שיטות אז ס'דאורייתא. יעצט, א אינגערמאן האט מיך אפגעקאלט. ער זאגט מיר די עצה וואס כ'האב געגעבן מ'זאל קאלן אהיים, די פרוי זאל אהיים קאלן די מאן זעהן צו ער איז טאקע אינדערהיים, דאס איז נישט קיין עצה ווייל היינט קען מען פארווערדן די טעלעפאונס, און ער זאגט מיר קלאר זאלסט וויסן די עצה איז נאר אז מ'זאל נישט איבערלאזן די ווייבער אליינס, סאו הנני איחרטנא בהון, כ'האב געזאגט מ'זאל קאלן, זעהט אויס אז דאס איז שוין אויך נישט קיין עצה היינט. מען טאר נישט איבערלאזן די ווייב טאר נישט איבערלאזן דעם מאן, דער מאן טאר נישט איבערלאזן דעם ווייב. נאכדעם קאלט מיך א כולל אינגערמאן אז די וואס האבן קארס קענען טאקע פארן, און איך האב נישט קיין קאר, און וואס זאל איך טון? איך קען אים מסביר געווען, איך קען דיר אויף דעם נישט ענטפערן, כ'קען דיר אבער נישט געבן קיין היתר זאלסט נוצן א מקווה וואס איז אדער פסול דאורייתא אדער פסול דרבנן. יעצט, אין ידיעות פאריגע וואך איז געשטאנען אין ארץ ישראל א גרויסע ארטיקל אז ס'איז ממש א שרעק וואס טוט זיך ביי די פרומע ביי די חרדים וויאזוי מען טוט קינדער ממש אביוזן פאר גארנישט, און די פרקליטות פון מחוז ירושלים, יעדער שוין האט זיך ארויפגעלייגט אויף די פרומע, און זיי האבן צוויי גרויסע לויערקעס, איינע הייסט נורית ליטמאן, די צווייטע הייסט אשרת שהם, און זיי זאגן אז ס'איז א שרעק, און מען האלט אין איין עפענען נאך און נאך און נאך אזאלכע קליניקס צו העלפן פאר די קינדער, זיי רעדן דא פון דעם תיק פון נחלאות וואס איך בין געווען אינוואלווד, דאס איז געווען אין יאר צוואנציג עלף. וואס מ'האט הונדערטער קינדער געטון וואס מ'טאר נישט, און ס'טוט זיך א התקדמות, ס'גייט פאראויס, ווייל די סוף כל סוף דער עולם גייט שוין צו די פאליס, דער עולם פייפט זיך אויס אויף אלע רבנים, און איך האב ענק געזאגט אז דאס גייט זיין דער סוף, סוף גייט זיין מ'עט לאכן פון די רבנים, ווייל זיי האבן נישט קיין פתרון, זיי האבן נישט קיין וועג ארויס. און אונז האבן מיר ברוך השם. ס'איז דא אויך דער הרב יהודה סילווער, ער איז געווען אזא שטיקל סייקייטריסט, סייקאלעדזשיסט, צענדליגע נפגעים און פרויען זענען געקומען פרעגן רבנים צו מען מעג גיין צו די פאליס און די רבנים זאגן יא, יעצט לעיזער בערלאנד גייט זיצן אסאך יארן אין תפיסה דארטן אין אפריקע ווייל זיי ווילן אים נישט ארויסלאזן און ער האט זיך דורכגעשלאגן אז מען זאל אים נישט צוריק שיקן אויף ארץ ישראל, וועט ער דארט זיצן ביז קען זיין ער וועט דארט אפשטארבן וועט ער שוין נישט מוזן אהיימקומען. יעצט ס'קומט זומער וועט זיין אסאך דראגס, אין ארץ ישראל איז שוין דא ישיבות וואס מ'האט זיך געכאפט מיט דראגס, דא א ישיבה פון איינעם מארקאוויטש ער איז די ראש ישיבה, שמוליק מארקאוויטש הייסט ער, ער איז די ראש ישיבה פון די מחבלים אין בני ברק, איז האט ער פיינעלי ריעלייזד אז צענדליגע בחורים פון זיין ישיבה פארן ארום און זיי קויפן צאם דראגס און זיי פארקויפן עס, זיי פארן אויף דזשערמעני, זיי פארן איבעראל, ס'איז ממש ס'איז א אומגליק. און די זעלבע איז היינט דא אויכעט אין אמעריקע, מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, זומער, וועגן דראגס, מען דארף רעדן צו זיי, איך האלט אז דער דוד ראזענבערג זיצט דארטן ווען מען עסט און ער נעמט זיך שרייען מיט אלע שטותים און מיט אלעם, הייב אן צו רעדן מיט די קינדער וועגן דראגס, אויב דאס וועט נישט געפעלן פאר די טאטעס זאלן זיי אהיימנעמען די קינדער. יעצט למעשה דער בן ציון וואזנער האט געטון א מוראדיגן פארברעך, ער איז געגאנגען און ער האט אויפגעשטעלט אן עירוב, צו געהאלפן אויפשטעלן אן עירוב אין קראון הייטס, דארטן האט דער ליובאוויטשער רבי געזאגט אז ער וויל נישט קיין עירוב, איז וואס האט ער זיך אריינצומישן, דאס איז דאך אונזער קראנקייט, ער איז א רב ער קען שוין עפעס, שטופט ער זיך די נאז ווי מען ברויך נישט, ער דארף זאגן ליסן ס'איז נישט מיין תחום. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז א אידישע טאכטער טאר נישט גיין צו א דאקטער, אליין זיכער נישט, איז דא יעצט עפעס א דאקטער אין ארץ מדינת ישראל וואס הייסט מיקי שטאטמאן ער איז א הייסט עס א זייער א גוטער דאקטער און ס'איז שוין דא דריי פרויען וואס האבן געזאגט אז ער האט געטון וואס מ'טאר נישט די פאליס האט אים שוין אויפגעפיקט מ'רעדט שוין צו אים ער האט גענומען א גרויסן לויער יענער לויער האט געזאגט ער האט נישט קיין טשענסעס צו געווינען און ער זאל נעמען א ביליגערן לויער. קיצור, ער האט גענומען א ביליגערן לויער. יעצט זיי טענה'ן די גאנצע צייט אז ער האט אן אפיס אין קופת חולים אין ביתר, און דארט איז דא א רב עסקן וואס ער הייסט בראווערמאן, וואס ער איז דארטן ווי מ'זאגט דער אויפזעער, און למעשה ער נעמט אויף אין ביתר, און ער האט געטון דארטן וואס מ'טאר נישט, אבער למעשה האט ער מורא געהאט ארויסצואווארפן פון ביתר, ווייל יעדער רב האט דאך מורא, כ'ווייס נישט פארוואס זיי האבן מורא, אבער יעדער רב האט מורא. למעשה די קופת חולים האט אים ארויסגעווארפן. קופת חולים האט אים גראד ארויסגעווארפן וואס האבן באקומען די ערשטע תלונה, איז איך וויל נאכאמאל אנווארענען, מען גייט צו דאקטוירים, ס'איז אויכעט אזוי, ס'איז נישט די געהעריגע דאקטוירים, אין די קאנטרי האט זיך יעדער איינער אזא אפיס וואס מען נוצט נאר זומער, און ס'איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן אז מען טאר נישט גיין צו קיין דאקטאר אליינס, מען מוז מיטנעמען א חבר'טע און זי מוז זיין אינעווענדיג די גאנצע צייט. טאמער די דאקטער פאטשקעט ווי מען טאר נישט, למשל די פרויען האט ער אנגערירט ביי די הוד יופיה און האט אנגערירט דארט אונטן, דאס איז זאכן וואס ער דארף נישט טון, מיין אז איינער האט א סאר טראוט דארף ער נישט טאטשן אונטן. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן דעם אומגליק פון די אסתי וויינשטיין, ס'האט מיר דערציילט א איד ער האט געהייסן הרב עקשטיין ער איז געווען רב אין ארגענטינא, איך בין געווען אמאל מיט יארן צוריק דארטן האט ער מיר פארציילט אז דארט איז דא א ספרדישער רב, דער ספרדישער רב. האט דעם עולם אין די האנט. איך האב דעם עולם אין די האנט. וויאזוי? טאמער וויל מען נישט טון וואס ער הייסט, זאגט ער די פרוי זאלסט אים נישט גיין מיט אים ביינאכט אין בעט. אזוי שטראפט ער זיי. מיט די פרויען איז אזוי, ווען דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, האט ער געזאגט כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אין בית יעקב זאלסטו רעדן איידל, ווייל זיי זענען אן איידל שטיקל, זיי זענען באשאפן געווארן פון אדם הראשון פון א שטיקל פלייש, נישט פון הארטע ערד. סאו ווען די קאטאליקן האבן געוואלט אריינכאפן מענטשן זאלן זיין אין זייער רעלידזשען האבן זיי געמאכט א תקנה אז מען קען זיך נישט גט'ן, מ'זאל אטאמאטיש געווינען אלע פרויען ווייל די פרוי פילט אז איינער קוקט ארויף אויף איר. יענע רב אין ארגענטינע האט נישט געלאזט די פרוי אז זי זאל גיין צום מאן ממילא ער מוז דאך האבן א פרוי האט ער געמוזט פאלגן דעם רב האט הרב עקשטיין מיר פארציילט. ער האט עס פארציילט פארן רעבן, דער רבי האט אויפגעהויבן דעם טיש און געשאקלט, דעמאלטס גייען זיי מיט אנדערע, הייסט די די אונז האמיר נישט קיין השגה ווי קלוג דער רבי איז געווען, אונז האמיר נישט קיין השגה, אסאך מאל באוואונדער איך זיין חכמה, אויב דו קענסט עפעס איינעם אפשטעלן די כח התאווה, גייט ער מיט אן אנדערע, פאר צוואנציג דאלער, גיי אין ארגענטינע, דארטן אין אלע געסעלעך זיצן נעבעך ארעמע זונות וואס דו קענסט מיט זיי טון וואס דו ווילסט. דער רבי האט געזאגט פאר הרב עקשטיין זאלסט עס חלילה נישט טוהן, דער רבי האט געמיינט אז ער פרעגט עס ווייל ער וויל וויסן צו ער זאל עס טוהן, האט אים געזאגט חלילה נישט, עניוועי ס'דא אפאר חסידות'ער למשל גער, איך האב נישט געוואלט קודם נאך מגיב זיין וואס דא גייט פאר ווייל כ'האב געוויסט ס'טויג עפעס נישט ווען ס'בין איש לאשתו מיט די גערע תקנות האב איך געוויסט ס'טויג עפעס נישט כ'האב אבער נישט געוואלט נאך נעמען די שטעלונג, כ'האב יא גענומען א שטעלונג אבער נישט הונדערט פראצענט, יעצט כ'וויל ענק זאגן א כלל גדול. יעדעס חסידות וואס ס'הייבט אן צו קאנטראלירן די פרויען דאס איז יאשקע פאנדראק, דאס איז יאשקע פאנדראק. להבדיל בין טומאה לטהרה, דער הייליגער באשעפער האט געזאגט כה תאמר לבית יעקב, צו זיי זאלסטו רעדן איידל. טאמער הייבט מען אן צו קאנטראלן די פרויען, דאס איז יאשקע פאנדראק, ער העט זאגן מ'קען נישט גט'ן און ממילא מ'קען נישט, ממ א. דער רב אין ארגענטינע העט זאגן געב נישט פארן מאן דיין קיין תשמיש, איז דא נאך א חסידות סלאנים, ס'איז די זעלבע דרעדל'יגער, ס'ווייסט נישט וויאזוי זיי זאלן צאמהאלטן דעם עולם, איז דורך די פרוי האלט מען צאם דעם עולם, מען זאגט אלע זאכן, מען זאל נישט קוקן אויף די פרוי, מען זאל נישט אהער, מען זאל נישט אהין, דאס איז דאך שטותים, כ'וואלט געוואלט האבן א גוט יאר נאך פאר יעדן יונגערמאן וואס ס'גייט דעם זומער אליינס מיט זונות, און כ'בין נישט ברוגז אויף זיי. ווייל איך זאג זיי, קען זיין דיין ווייב געבט דיר גארנישט, איך זאג נאר איין זאך, קינדער זאלסטו נישט טאטשן, טארן טאר מען עס נישט טון, דער אייבערשטער לאזט עס נישט, אבער נישט דאס איז מיין מלחמה, אבער יעדע אידישע טאכטער וואס זי פארט ארויס אין קאנטרי און זי לאזט איבער דא דעם מאן, העי, די סעקאנד טינג איז, ער גייט ערגעץ אנדערש, ער גייט נישט בלייבן הונגעריג, איז דאס סלאנימער חסידות, און אפילו די צווייטע וואס דאס איז גער, וואס זיי קאנטראלירן די פרויען מיט די מענער, אין דעם ליגט אזויפיל רשעות שברשעות. איי עס האט זיך איינגעפירט דער אלטער גערער רבי, דער אלטער גערער רבי איז געווען אן איש קדוש מאוד, און ער איז נישט געווען פאר דעם דור, ער איז אינגאנצן נישט געווען פאר אונזער דור, ממילא אז ער איז נישט געווען פאר אונזער דור האט ער נישט געקענט מחנך זיין אונזער דור, ער האט געטון א גוטן דזשאב, מען האט געמאכט ארדענונג ביי די בחורים, מען האט געמאכט ארדענונג ביי די מיידלעך, אבער נאך די חתונה מוז דאס אלעס צו צוגיין, ווייל אז דער אינגערמאן האט גארנישט, גייט די פרוי ארום זינדיגן. ס'דא צווישן אונז זייער אסאך אינגעלייט, כ'מיין איך קען זיי, און איך קען אסאך פרויען, וואס זיי האלטן נישט קיין שבת אינדערהיים, זיי טוען אלעס די קינדער זאלן זען, זיי גלייבן נישט אין גאט, מ'האט זיי נישט אויסגעלערנט אמונה בהשם, מ'האט זיי אויסגעלערנט נאר בום בום, ציונים, ימח שמו, דער רבי, און די גער האבן אויסגעלערנט דאס איז נישט צניעות, מ'טאר נישט רעדן, מ'טאר נישט זאגן פיש, ווייל פיש עסט מען אויף א חתונה, ליגט אזויפיל ליידיגקייט מיט די אלע זאכן, איך אליינס קען עטליכע אינגעלייט. וואס זיי האלטן נישט קיין שבת און די זיי זאגן פאר די פרויען אונז האמיר א שטוב מיט קינדער איך פאר יעצט אוועק ערב שבת איך גיי שפילן קארטן דארטן א גאנץ שבת זאג נישט פאר די קינדער גארנישט און זי פרייט זיך אז ער ברענגט פרנסה און ער מאכט חתונה די קינדער ס'ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר יעצט ווען ס'איז געווען מיט יארן צוריק די גאנצע גערער מאוומענט מיט יונגעלייט, ס'איז געווען דער בית ישראל, ס'איז געווען ליטווישע ראש ישיבות, זיי האבן זיך אריינגעלייגט און זיי האבן אים געוואלט מסביר זיין אז ער איז נישט גערעכט, איז דער סטייפלער איז געשטאנען פעסט און ער האט געשריגן אז די נשותיהם הם אלמנות חיות, זענען לעבעדיגע אלמנות, נאר היינט זאגט מען גארנישט, אז ס'איז געווארן חסידות'ער וואס זיי ווילן אריינכאפן די פרויען און זיי ווילן קאנטראלירן די פרויען. במילא טוט מען מיט די פרויען וואס מען וויל, איי די פרוי שרייט נעבעך איך דארף האבן תשמיש, איך בין א נארמאלע פרוי ווי יעדע פרוי, איך ווער גראד שוואנגער, איך דארף שלעפן א קינד ניין חדשים, איך ברעך, די צוקער גייט ארויף, אלעס, נאכדעם ווען דאס קינד ווערט געבוירן דארף איך אים מגדל זיין און מחנך זיין און געבן באטלעך ביינאכט און אים דייפערן מיט אלעם, העי, איך מוז אויך האבן עפעס, ניין דו דארפסט גארנישט. בקיצור, די זעלבע געשעהט דא יעצט מיט די וויינשטיין משפחה, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר, מען קוקט צו ווי מען האט באגראבן א מאמען, די טעלעוויזשן שרייבט זי האט איבער געלאזט א צוואה און זי האט איבער געלאזט א ביכל, און מען איז אלעס געוואויר געווארן וואס דא איז פארגעגאנגען, זי זאגט אז דער מאן האט איר אוועק געשלעפט, אין א בית מאסאזש און א זכר האט איר מאסאזשירט, פארשטייט זיך אליינס וויאזוי מען מאסאזשירט מיט אלעם, און ס'האט זיך נישט גענדיגט ביים מאסאזשירן, אינדערהיים האט ער איר געזאגט אז ס'איז אסור לבעלה מ'טאר נישט וואוינען מער מיט איר, איז זי משוגע געווארן, און שי קודנט טעיק די פעין. היינט איז גראדע דא אין ארץ ישראל אין צייטונג אן ארטיקל ווי איינער איז אוועק געגאנגען אויף תרבות רעה און האט זיך צוריק אויסגעדרייט ווייל ער זאגט ביי זיי נאך ארגער ווי ביי אונז. און והא ראיה, דאס זעה איך אז ס'איז אמת, ווייל ווען זיי האבן זיך געגעט האט מען איר געגעבן העלפט פונעם פארמעגן, נאר דער מאן האט זיך נישט געוואלט זאל זיך דרייען זאל נישט פארציילן פאר די קינדער וואס איז פארגעגאנגען, איז זי געווען גענוג איידל אראפצושלינגען די ביטערע פיל, ווייל אז זי'ט רעדן האט זי דאך באגראבן אירע קינדער, איז זי געגאנגען און זי איז ארויס לתרבות רעה איז אוועק out of reach out of sight. און נאכדעם האט זי געזען אז ס'נעמט נישט קיין ענדע, ווייל דער אמת איז, ווער ס'גייט ארויס לתרבות רעה ס'טוט דאך אים לייד, ווייל אידישקייט איז שיינקייט, און נאכדעם הייבט מען אן צו זען קוק וואס דא איז געשען, איז די סוף איז אז מ'ווערט א מאבד עצמו לדעת, זי איז נישט די איינציגע, ס'וועלן נאך קומען, ס'איז שוין דא נאך א גערע ווייבל און נאך א גערע ווייבל, איינער זאגט נישט איר נאמען, איינער האט שוין געזאגט די נאמען, און זיי זאגן אלע, העי, ליסען, זיי האבן זיך אויפגעפירט ווי די חיות, עטס מיינטס א מאן קען דאס אויסהאלטן? באלאני! קענען עס אויך נישט אויסהאלטן. יעצט באמת ווער איז דער שולד פאר די רציחה? דער מאן איז דער שולד פאר דעם. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה, איך האב אנגעטראגן א שידוך אמאל פאר איינעם, א פרוי אן אלמנה, יענער איז אבער זייער א וויסנשאפטיגער מענטש, האט ער געזאגט כ'האב אמאל עפעס געהערט אויף דיר אויף דיין מאן, זאגט זי יא כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, מיין מאן האט מיך געשלעפט, ער האט אריין געברענגט א פרעמדן מאן ביי אונז אין הויז און ער האט מיך געשלעפט איך זאל זינדיגן, און איך האב נישט געוואוסט וויאזוי מ'זאגט אפ, און איך בין געגאנגען און כ'האב מיך געלאזט בועל זיין, און זייט דעמאלטס בין איך. קראנק זי זאגט זי ליידט אויף נערוון מיט אלעם, דער מאן האט געפייגערט פאר די זעכציג חייבי כריתות און זי איז געבליבן נעבעך מיטן בורדען, און איך וויל זאגן פאר די אלע פרויען, איר זאלט אייך אויסלערן איין זאך, א מאן קען אייך נישט הייסן טוהן א זאך וואס איר ווילט נישט, ער קען אייך נישט שטופן אין אחור טאמער ווילט איר נישט, און ער קען אייך נישט שטופן אין פיסק טאמער איר ווילט נישט, און ער קען נישט טוהן קיין שום זאך וואס איר וויל נישט, און ער קען נישט אריינברענגען דאבעל סעקס, נאך א מאן זאל מיט אייך מיטשפילן מיט אים און מיט איר, דאונט לעט דיס העפען. זאלסט דיך גט'ן דעם ערשטן טאג, און נישט ווארטן נאך צען יאר, און דאן מאכן א שטוב מיט קינדער און קוק וואסערע חורבן ס'איז פאר די שטוב. איין טאכטער איז שוין אראפגעפארן פון וועג, זיי'ן מסתמא אלע אראפפארן פון וועג. אין דעם וועג ווי מען לערנט אין גער מיט א קאמענדאנט, דאס איז זייער זייער א פאלשער וועג. נאר וואס, מען דארף נישט פייטן. סא ווען דער קאמענדאנט וועט דיך רופן, זאלסטו וואוינען זיבן מאל ביינאכט מיט די פרוי. זיבן מאל, איינס נאך עס אנדערע. אבער יעדע נאכט. ווען די פרוי וועט וועלן און דו וועסט עס דארפן, זאלסטו אויך וואוינען. גיי נישט איבערדרייען סיטי האל. ס'איז אזא נארישע זאך אפילו זיך צו שלאגן דערויף. ווער ווייסט דען וואס דו טוסט אין בעט? ווייסט דען איינער? שטותים מיט הבלים. יעצט, די עוולה וואס מ'טוט פאר די פרויען, דאס איז אן עוולה וואס דאס איז קעגן די הלכה? און איי דאנט קעיר ווער ס'האט עס געוואלט אריינברענגען אין כלל ישראל, ס'איז גוט פאר א יחיד מומחה, און אפילו פאר אים אויך נישט. כ'האב אמאל געזאגט אין איינע פון מיינע דרשות, ווייסט איר וואס אלע רעבעצינס זענען ווילד און זיי שרייען אויף די רעבעס מיט אלעם? ווייל די רעבעס באצאלן נישט זייער עונה. ווען זיי וואלטן געוואוינט צוויי מאל צו דריי מאל א וואך וואלט נישט געווען די אלע קולות. די קולות איז נאר וועגן דעם ביקאוז דעי אר נאט פעיאינג די ביל, ווייל זיי פירן זיך הייליג, ענד דעטס ראנג, ווייל קען זיין דו ביסט הייליג אבער דיין פרוי נאכנישט אזוי הייליג. צוריק, און איך קער נישט ווער ס'האט דאס מתקן געווען, דאס איז געמאכט פאר יחידי סגולה אינעם דור, ס'איז נישט געמאכט פאר יעדן ראציגן אינגערמאן, ס'איז נישט אויסגעהאלטן קעגן, ס'איז קעגן די תורה, ס'איז קעגן ואהבת לרעך כמוך, און מען לאזט די ווייבער הונגערן, און דער סוף איז זיי גייען זינדיגן. איך בין דאך אין די, איך ווייס דאך וואס סגייט פאר, רבותי יו טאלק טו מי, איך וועל אייך זאגן וויאזוי די גאס זעהט היינט אויס, סאיז דא הונדערטער מענטשן וואס איך קען אין סאטמארער בית מדרש און נישט דווקא סאטמאר און אין פאפא אויכעט, וואס זיי האלטן נישט קיין טהרת המשפחה, זיי גייען נישט אין קיין מקווה, זיי טוען גארנישט וואס א אידיש קינד דארף טון, איך ווייס. פון די פירסט הענד, אסאך מאל פאר ראש השנה קומט עפעס א אינגערמאן און זאגט כ'האב געוואוינט מיט מיין פרוי, אויב ס'דא א תשובה, א תיקון אויף דעם, צוויי אינגעלייט זענען געקומען צוויי יאר צוריק אז זיי האבן געוואוינט גאנץ זומער מיט א גויטע, יעצט ווייס איך נישט וואס דא גייט פאר, און די פרויען איז אויך די זעלבע, די פרויען זוכן די מענער, ס'דא יעצט איינער כ'האב עס שוין פארציילט פריער, עפעס א אינגערמאן, א פרוי פונעם זעלבן בילדינג לויפט אים נאך און ער ווייסט נישט וויאזוי צו פטר'ן זיך פון איר. און נאכדעם אז מ'קומט אן אין די גערע מעשה'ס ווייסט מען שוין נישט וואס איז מותר, וואס איז אסור, וואס איז א חומרא, וואס איז א דאורייתא, וואס איז א דרבנן, און אז מ'הייבט אן דורכצוברעכן די תקנות, נאכדעם עווענטשעלי ברעכט מען שוין דורך אלעס, דארף מען שוין נישט האלטן קיין הלכות נידה אויך נישט. ווייל זי מיינט דאך נעבעך אז דאס איז. תורת משה מסיני, און אז טאמער זי פאלט דורך מיט דעם, מעג מען שוין דורך פאלן מיט אלעם. זי כאפט נישט אז דאס איז אן אנדערע בחינה, און ס'איז געמאכט נאר פאר בני עליה, און זיכער נישט פאר פשוטע מענטשן. יעצט, מען טאר נישט זיין קיין צדיק, נישט אויף דיין חשבון, נישט אויפן חשבון פון דיין פרוי. אפילו דער מאן טאר נישט מחמיר זיין ווען די פרוי וויל. דער אר"י הקדוש זאגט אין זוהר שטייט ווען איינער וואוינט אינמיטן די וואך מיט זיין ווייב איז ארור שוכב עם כלתו, דאס איז א קללה פון הימל, שטייט אבער אין שולחן ערוך אז טאמער דאס ווייב וויל, באקומט זי א שכר אז זי וועט האבן אזעלכע קינדער ווי יששכר, הע הע, איר הערט וואס דא גייט פאר? איז די פשט איז אזוי, דיך ביליג צו מאכן און שטופן יעדע נאכט און דריי מאל א נאכט, דאס איז זאכן וואס מען טאר נישט, ווייל דאס האט אויך א שיעור, די פרוי וויל עס אויך נישט, ס'טוט איר נאכדעם וויי, אבער צו טון וואס מען דארף צו טון ווען די פרוי וויל, במקום ההיתר און בזמן ההיתר, ס'איז די גרעסטע מצוה אין די תורה, אויף די אלע צרות וואס מיר גיימיר דורך אלע יארן אין גלות, איז אז ס'זאל זיין פרו ורבו, ס'זאל זיין דורות. און עטס מיינטס אז די פרוי זיצט און וויינט גאנצעטע נעכט איר צער איז גארנישט? דער אייבערשטער האט נישט קיין רחמנות אויף דעם? כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך, ס'איז געווען א גערער פון די גרעסטע צדיקים פון די גרעסטע חשובסטע כולל אינגעלייט, און גערער האט אים געזאגט מ'זאל נישט אזוי ליגן אויף די פרויען, נישט אזוי, דאס איז שוין צו נאנט, דער סוף איז געווען, זי האט געוויינט טאג און נאכט, זי האט זיך זי האט זיך צו מיר אויך אויסגערעדט, און נאך אפאר חדשים איז דער מאן געשטארבן, איך האב אים געזאגט, דו שפילסט דיך מיט דיין לעבן, ווייל מתוך, די גמרא זאגט וויבאלד אירע טרערן זענען נאנט צו קומען, קומט גראד אן עונש פון הימל, וואס דער עונש איז, אמאל שטארבט מען אויך, נאכדעם האט זי חתונה געהאט מיט א נארמאלן מענטש, נישט קיין גערער, און זי האט א גליקליך לעבן, יעדער מענטש ברויך דאס האבן, דאס איז דער הויקער וואס דער אייבערשטער באשאפט יעדן מיט, יעדער איז א סעקס פריק און יעדער מוז עס האבן און ער ברויך עס האבן. נאר אז מ'צושפילט עס, איט גאוס אוט אוו קאנטראל. יעצט, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אדם הראשון, זאלסט נישט עסן פון דעם עץ הדעת, ווייל אין דעם טאג וואס דו גייסט עסן פון דעם עץ הדעת עסטו שטארבן. איז געגאנגען חווה און זי האט צוגעלייגט נאך א תקנה. איז זי, חווה, האט געזאגט פארן שלאנג. אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען טאר נישט אנרירן. אויך נישט. אזוי האט חווה געזאגט פארן נחש. געגאנגען די נחש האט חווה'ן א שטופ געטאן און ער האט איר געזאגט זעהסט חווה דו האסט דאך עס אנגערירט און ביסט נישט געשטארבן אזוי עסטו נישט שטארבן אז דו עסט עסן האט זי געזעהן אז מען קען עס אנרירן און מען שטארבט נישט ווייל דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז כי ביום אכלך מות תמות האט ער געוויזן ס'איז גארנישט ס'איז א לצנות מען שטארבט נישט ממילא זענען זיי נכשל געווארן מיטן עסן אויך. און ביז צום היינטיגן טאג האט דאס געברענגט מיתה אויף די וועלט, די אלע תקנות איז חרבנות, און ס'איז נישט קיין תורה און ס'איז נישט קיין חסידות, כ'פארשטיי בכלל נישט, דער גערער רבי איז דאך געווען א קלוגער איד, ער האט דען נישט געזען אז מען קען נישט מאכן די זעלבע פאר יעדן? ער האט דאך דאס געזען, ער האט געוואלט יעדן אויפהייבן אויף זיין מדריגה, איטס נעווער גאנא העפן. וויפיל אידן אין גער זענען געווען אויף זיין מדריגה? זענען די אנדערע צוויי ברידער אויך געווען אויף זיין מדריגה? איך ווייס נישט. אבער דער היינטיגער רבי איז שוין נישט אויף זיין מדריגה. אדער קען זיין יא, קען זיין גרעסער פון גאט אליין אויך, און דאס איז דאך חסידות. רבותי, אונז לייד מיר גענוג אין אלע חסידות'ער, פון ענינים בין איש לאשתו, מיט זנות און מיט אלעם. אונז ברויך מען נישט האבן אז אונז האבן מיר געמאכט תקנות און דאס האט צוגעהאלפן. אין סאטמאר איז נישט דא קיין תקנות, אין פאפא איז נישט דא קיין תקנות, פונדעסטוועגן דאך האט איינער אנגעזייעט א שווארצן איינער האט געוו אנגעזייעט אן אשת איש איטס אלל אווער, עס קען קומען דיינים האבן געוואוינט מיט פרעמדע פרויען מיט שוועגערנס מיט אלעם מיט אייגענע טעכטער, אונז האמיר גענוג פראבלעמען אז מען מעג ווען מען מעג, אונז ברויך מען נישט האבן נאך תקנות, און איך וויל זאגן אלע גערער, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, עטס זאלטס איינהאלטן די תקנות הייליג און ערליך מיטן קאמענדאנט, גערעדט מיטן שמאמענדאנט מיט די אלע שטותים, עטס זאלטס פאלגן די קאמענדאנט ווען ער זאגט ענק, אבער איין זאך, ווען ער זאגט ענק נישט זאלט עטס אויכעט מקיים זיין מצות עונה, ווייל דאס זאגט דער אייבישטער, און דער אייבישטער נאך אזוי גרויס ווי ענקער קאמענדאנט. כלל ישראל ברענגען נאך א קרבן און נאך א קרבן און נאך א קרבן, אויף וואס? אויף ווען? יעצט דארט האטס א צווייט משוגענעם חסידות, סקווירא, די גייען זיך געזעגענען פאר זיי מאכן תשמיש, גייען זיך געזעגענען נאך די מקווה. ס'איז יעצט ארויסגעגעבן א נייעם חומש, ס'הייסט א חומש, וואס דאס איז דירעקט געמאכט אז קינדער זאלן נישט נכשל ווערן חלילה, זיי האבן אויסגעלאזט ביי יוסף הצדיק דארטן דעיס מיט יענץ, איך אזאלעכע משוגעים געווארן, איך ווייס נישט די ליטווישע זענען אויך אזאלעכע משוגעים צו נאר די רעבישע הויפן פון די תורה קיינער נאכנישט געווארן א חזר, און אחוץ פון דעם אז מען נעמט ארויס פסוקים פון חומש מיט אלעם, דאס איז דאך ממש איטס אנבעליוועבל, עס שטייט נישט די מעשה פון לוט, איך מיין אונז האבן דאך אויך געלערנט די אלע זאכן, ווען דו לערנסט מיט א יונגל אשה א פרוי כי תזריע אז זי וועט שוואנגער ווערן וילדה זכר, עס איז קיינעם נישט בייגעפאלן וואס דאס איז א פרוי מיט א בויך, ס'וואקסט און זי ווערט שוואנגער, וויאזוי ווערט זי שוואנגער, יו נאו, ס'דאך נאר אזאלכע משוגענע חברה, זעהט אויס אז דאס איז געווען טשערנאבל, טשערנאבלער חסידות. אנבעליוועבל! און דאס וואלט מיך שוין נישט געבאדערט. נעם ארויס דעם גאנצן חומש, הו קעירס? מיך באדערט אז די גרעסטע משכב זכר איז געווען דעם רבינ'ס גבאי, הערשי בראי האט מטמא געווען הונדערטער און הונדערטער קינדער, און די אלע מלמדים דארט מ'האט זיי ברוך שם אלע ארויסגעווארפן בוקסבוים מיט שמוקסבוים, כ'קען אפילו נישט יעצט אלע נעמען, און זיי גייען אונז איינרעדן וויאזוי מ'איז מחנך קינדער בקדושה ובטהרה. כ'האב מזל אז דער רבי האט זיך נישט גענומען צו קאנטראלירן די פרויען. ער האט עס אויך ווען געקענט טון, און ער וואלט ווען טאקע געהאט הצלחה, אויב זיי וואלטן אים געפאלגט. אסאך מאל טראכט איך, אידן גייען דאך דורך אזויפיל צרות, און אידן טוען תשובה, פארוואס שיקט טאקע נישט דער אייבערשטער משיח? עטס ווייסט פארוואס? ער האט נישט צו וועם צו שיקן, ער וועט שיקן צו אפאר משוגעים? מ'וועט זאגן משיח איז די רבי פון משוגעים? סקווער זענען משוגע, די גערער זענען סתם צודרייט, און דארט איז דא דער נייער חסידות, די סלאנימער ווילן אויכעט ווערן אריין אין דעם קלאב, ס'איז שוין נישט דא היינט קיין נארמאלן מענטש צו וועם צו שיקן. יעצט אין אלע צייטונגען אין ארץ ישראל און אלע טעלעוויזשענס שרייען זיי אז עסטי וויינשטיין איז א וויקטעם פון די פרומע און זענען הונדערט פראצענט גערעכט און איך האב נאך אן אנדערע טיארי אויכעט אבער עטס ווייסט איך בין דאך א משוגענער סאו זארגטס ענק נישט אויף מיין טיארי איך האלט אז קען זיין דער טאטע האט איר גערעיפט אויכעט. ער האָט זיבן טעכטער, מיט זיבן טעכטער איז קײן געלעכטער. דער קאָמענדאַנט האָט געזאָגט אײנמאָל אַ חודש צו װאױנען, דערװײַל האָט ער יעדער נאַכט געהאַט אַ צװײטע טאָכטער. איך טראָסט נישט אַזעלכע פֿעלער. איט דאָז נאַט סאַונד קאָשער. איך װאָלט אַהערגענומען דעם טאַטן, ס'איז נישט דאָ װער עס זאָל אים אַהערנעמען. איך אַ שײנער ייִד אין גער, גערער רבי װעט זיך נישט מאַכן נאַריש, װעט זיך נישט אַראָפּלאָזן פֿון זײַן מדרגה. יעצט, ס'איז געווען יעצט א ביטערע פרשה אין לעיקוואוד, לעיקוואוד סקופ ברענגט עס. אז מ'האט אסאולטעט א מיידל פון פֿופֿצן יאר, און די הצלה האט זי גענומען אין שפיטאל, און מ'האט געזאגט נאכדעם וואס מ'האט עס אויסגעטשעקט אז די אינדזשוריס זענען נישט לייף טרעטענינג. דער אמת איז איך פארשטיי עס קלאר, ווייל אפילו ווען זי וועט ווערן שוואנגער פון יענעם איז אויך נישט לייף טרעטענינג, זי קען האבן א בעיבי און פארטיג. איז איך וויל פארשטיין וואס דאס מיינט איינער זאל דאס מיר מסביר זיין וואס הייסט לייף טרעטנינג און וואס הייסט נישט לייף טרעטנינג ווען ווערט עס לייף טרעטנינג און פארוואס האט מען זי געטראגן אין שפיטאל אויב נישט אז מען זאל קוקן צו זי איז נישט שוואנגער געווארן האב איך דאס געשריבן אויפן בלאג ברמיזה איז געגאנגען איינער האט אריין געשריבן קללות נמרצות וואס שרייבסטו וואטס וויט יעצט זיי זאגן דאך נישט ווער ס'איז געווען, ס'קען זיין אז דער וואס האט אריינגעשריבן ער איז עס געווען און ער שרייבט אז איך בין א סעקס פריק, אלע משוגענע נעמען, יא. נאר מ'מאכט א שווייג, אזוי ארבעט עס. יעצט אפאר וואכן צוריק איז געווען א מוהל אין לעיקוואד ער האט פארקינסאנס, ס'האב איך שוין פארציילט, ער הייסט פון די בריסקער, פון די הייליגע, און ער האט אפגעשניטן די גאנצע מעשה, ער האט אפגעשניטן דעם גאנצן, נישט נאר דארט, א פריעה מיטן. די גאנצע זאך האט ער אראפגענומען, און יענער איז געבליבן יעצט א קריפל פאר לייף, יעצט למעשה אפשר איז דאס דער וועג, אפשר האט ער געזען מיט רוח הקודש אז ער וועט מאלעסטן קינדער האט ער אים שוין מסרס געווען, כ'וויל זאגן פארן עולם, עס איז געווען א גרויסער צדיק ער האט געהייסן דער תולדות אהרן רעבע, ער האט געהאט פארקינסאנס, זיך נישט געקענט מרכז זיין, אבער אויף אזויפיל צו מאכן חיתוך האט מען אים געלאזט, די פריעה האט שוין געמאכט אן אנדערער. כ'האב עס אמאל געזעהן ווען ער האט עס געמאכט האב איך געזאגט ווער ס'לאט עים מאלען איז א רשע א רוצח אן אכזר און מ'טאר עים נישט לאזן מאלען זאגט מען ער איז א הייליגער מענטש זאג איך לאמיר דיך אויסלערנען איין זאך קדושה מיט מומחיות איז צוויי זאכן וואס איז ער וועט אראפשניידן די גאנצע מעשה? יעדער געלאכט, היהי נחום ראזענבערג משוגענער זאג איך אים פיין. דא האט עס יעצט מ'האט אראפגעשניטן די גאנצע מעשה. פארוואס? ווייל ער איז א הייליגער, ער איז א בריסקער, ער האט געמאכט ווי מ'זאגט ס'זאל זיין לכל הדעות ער זאל נישט קענען צוקומען צו קיין עבירות, און יעדער זאל זיך אנהייבן אויסצולערנען, אונז דארף מען מומחים אין יעדע זאך. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'שטייט אין צייטונג אז ס'איז דא איינער רב אייזמאן, אייזמאן איז ביי אונז אויפן קאמפיוטער אז דאס איז א משפחה פון חזרה, די גאווערמענט גיבט נײַן און נײַנציק טויזנט דאלער פאר א קראנק קינד אז מ'זאל אים האלטן אין סקול. מוז ער דאך אריינעמען גוים, וויל ער נישט אריינעמען ווייל זעט אויס ער האט נאר א תאווה צו אידישע קינדער, איז הייסט ער די עלטערן זאלן באצאלן עפעס צענליגע טויזענטער דאלער שכר לימוד. איך זאג כסדר פארן עולם, לאזטס ענק נישט אויף די רבנים, גייטס אליין, זאגטס עטס האטס א קראנק קינד, ער זאל עס אליינס לערנען דאס קינד, מען וועט ענק אהיימשיקן א טיטשער, יעצט ווייס איך שוין וואסערע עסיק און האניג געזעצן איז דא אין אמעריקע. ק, באט יור נאט יוזינג אוט די סיסטעם, יור העלפינג אייזנער דער חזר ער זאל דאס טוהן. יעצט זיי זאגן אויכעט, זיי שרייבן אין צייטונג אז אין אומאן א בית החיים האט מען געטראפן ביינער, און ס'טוט זיך דארט א גאנצע בהלה, כ'מיין מ'גראבט דאך אין א בית החיים, מ'וויל בויען א ריזיגן ציון. יעצט קודם כל כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך, גאלוואנאוויטש האט געמעגט און אין אומאן טאר מען נישט? כ'מיין ס'איז דאך דעם רעבינ'ס א זאך, האט דאך זיך גארנישט מיט די גאנצע תורה חלילה. האבן זיי ארויסגעגעבן יעצט צעטלעך אז ס'איז דא עפעס קו הישר אז. מען האט געגראבן א בית החיים און פֿיר הונדערט קינדער זענען געשטארבן און אונזערע פֿיר הונדערט קינדער זענען נישט הפקר, דו פערד וואס דו ביסט, טאמער שטארבן פֿיר הונדערט קינדער שטארבן זיי פון דעם וואס מען גראבט דעם בית החיים, מען האט מער ווי פֿיר טויזנט און פֿערציק טויזנט קינדער געמאכט משכב זכר מיט אלע עבירות שבתורה, א מזל דער אייבערשטער האט געהאלפן מ'האט עס אביסל אפגעשטעלט, דו האסט א פראבלעם אז מען גראבט דעם בית החיים, וואס? נישט וואס איך זאג אז מען מעג גראבן, איך מאך עס נישט אוועק. יעצט, פון די וויינשטיין פרשה שרייען אלע צייטונגען כ'האב יעצט געהערט א גאנצע דאס אויפן מורא'דיגן רעדיא זיי זאגן אז וואס געשעהט איז אז ווען די קינדער גייען אוועק איז מ'איז מען זיי זייער מרחק ווייל מ'שעמט זיך די קינדערלעך ווילן אייביג צוריקקומען ס'איז נאר א משוגעת א יאר צוויי דעי וואנט טו קאם בעק. זיי עסן זיך אויף, זיי נעמען זיך דאס לעבן, און די אלע וואס זיי מאכן דזשענדער איז אויך די זעלבע, איך האלט אז עבי בעיבי שטיין גייט נישט לאנג אנהאלטן אזוי, ער עט זעהן ער האט פארלוירן די גאנצע קאמיוניטי, ער איז גרויס, ער פארט אויף מאנטריאל, ער רעדט, אבער נישט דארט וויל ער זיין גרויס, ער ווייסט ווי ער האט געוואלט זיין גרויס, ער האט געוואלט זיין ר' מאטעלע'ס אן אייניקל, יעצט וויל איך זאגן, מען גייט אין די באנגעלאו קאלאניס, ביי אונז איז דא איינער טייטלבוים, ער פארקויפט קאפי. ער איז אזא וועלטס חזר, זייט כ'האב אים געהאט פאר א יאר אויפן האטליין זענען געקומען צענליגע מענטשן זאגן, ער פלעגט ארבעטן אין קליימער שול אין סאטמאר, ער פלעגט ארבעטן אין סטראזשניץ, וואו פלעגט ער אנארבעטן? ער פלעגט פארן ביז טאהש און דארט מאלעסטן בחורים, ס'דא היינט אינגעלייט וואס זיי דערציילן מיר ער האט זיי דארט מאלעסטעט. זאגט ער מען לאזט אים נישט גיין אויף טאהש, יעצט ער גייט אריין קומען אין די באנגעלא קאלעני דארט ווי איך בין, איך האב שוין מודיע געווען די עי סי עס, איך האב געזאגט איך קען נישט ברענגען קיינעם ווייל זיי זענען אלע פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישן, אז מען זאל וויסן ס'איז דא א חזר און איך פיל סטרייק זאל מען וויסן ס'איז צרות, און נאכדעם האט ער א שוואגער וואס ער העלפט אים צו ער איז אן איידעם ביי ווידער דער אשכול פון מאנראו האט ער א שוואגער וואס ער איז אויכעט דארט און ער הייסט ווידער ער סמאוקט. מיט טשיז, און דער איז אזא מנוול, ס'האט זיך עס געקומען עפעס א פרעש קאפל דארטן פאר א יאר, זיי האבן געדינגען עפעס א באנגעלאו, זיינע ביי אינלאוס צו וועם, כ'ווייס יא ווער, כ'וויל נאר נישט זאגן ווער, און זענען געגאנגען שבת אין סווימינג פול, נישט שווימען, זיי האבן זיך געזעצט דארט אין סווימינג פול, און זיי האבן זיך דורכגערעדט, ס'איז דא אזא ניו גאי, קומט ער אריין, הערט וואס ער טוט, ער נעמט ער לייגט זיך די הענט ביים אותו מקום ביי זיך, און ער מאכט ווי ער פאמפט זיך די ערווה. האב איך דעמאלטס געזאגט פאר די פרוי גיי זעץ אים איין, נע זי האט נישט געוואלט, זי איז א נולי וועד, זי עט זיך גיין משוגע מאכן מיט אים, סאטמארע חזר, א חזר, אויסער דעם וואס איך האב בתורת עדות, איך האב עס אליין געזען, איך מיט נאך פינף אינגעלייט, איינמאל האט מען געוויינט קולות פון זיין באנגעלאו, זעמער אריין, מ'האבן געמיינט עפעס איז געשען, מען האט געזען ווי ער האקט אין אין ווייב. ער האט געהאקט אין איר און אונז האבן מיר עס אלע געזען און געהערט ביז ארויס. אזא חזיר צו זיין? איך וויל דיך פרעגן, מיט די חבר זיצן מיר אונז אין איין באנגעלאו און אונז ברענגן מיר אן דארטן הונדערטער קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך און מ'האט א הוה אמינא אז אזא טייטלבוים וועט נישט רעיפן אפאר בחורים מיט אפאר מיידלעך? איך וויל נאכאמאל זאגן יעדן וואס ס'פארט אין א באנגעלאו. יו העווענט פיגערד אוט יעט הו יור נעקסט דאר נעיבער איז? דו ווייסט נישט וואסערע א חזיר ער איז? דער טייטלבוים איז אזא חזיר אז איטס אנבעליוועבל וויפיל קאלס איך האב באקומען נאך פאר א יאר היי יאר האב איך געטרייט צו נעמען קער און איך האב אים געווארנט ער זאל נישט קומען ביקאוז אי פי סטרייקס אונז האבן אים געווארנט איך הער זאגן ער האט געוואלט פארן אויף טאהש ער האט געוואלט פארדינען דא א גאנצע זומער האט אים טאהש געזאגט זיץ אינדערהיים דו האסט דא מכשיל געווען הונדערטער קינדער און טאהש איז נישט קיין פלאץ פאר דיר האבן זיי אים געזאגט. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, סעקס איז א צוויי מינוטעדיגע ביז פינף מינוטעדיגע פלעזשער, נאכדעם ווען דו האסט עס געטון, האסט געוואוינט מיט איינעם וואס מען טאר נישט, אדער אפילו מיט דיין ווייב ווען מען טאר נישט אדער ווי מען טאר נישט, עט די ענד אוו די דעי איטס גאנע סטארט טו האונט יו, און ס'הייבט דיך אן צו האונטן נאך און נאך און נאך און נאך, און ד'עסט קיינמאל נישט פטור ווערן, קען זיין ס'עט נישט מאכן קיין מאבד עצמו לדעת, באט דיין לעבן איז שוין נישט קיין לעבן עניוועי, און ס'גרינגער עס אפצושטעלן פאר מ'האט זיך צושפילט, געהאט די תאווה, ווי נאכדעם וואס מ'איז שוין געווארן נאנט צו א מיידל צו צו א ווייבל צי כדומה, איטס מאטש איזיער טו סטאפ איט רייט אוועי. און דו זאלסט געדענקען אז דו גייסט אין א באנגעלאו קאלאני, יו דאונט נאו די פיפל הו אר אווער דער, און אז דו ווייסט נישט ווער ס'איז דארט, קענסטו האבן א מורא'דיגן דורכפאל. ער וועט דארטן זיצן א וואך, און ער וועט נעמען דיין ווייב שאפינג, און מ'עט מיינען אז מ'מעג דאס אלעס טון. ברוך השם כ'האב געהערט אז זייער אסאך האבן געקויפט צו די ספעשל סעלפאונס, אז מען קען אין ערגעץ נישט קאלן נאר ניין וואן וואן און אהיים, ס'איז געפראגרעמט אזוי, און ס'איז נאר אויפן זומער, מען דארף נישט קיין קאנטרעקט, זייער אסאך טאטעס און מאמעס האבן מיך אפגעקאלט שכוח פאר די עצה, אונז האמער עס געטוהן, ענד איט ווארקס ביוטיפול, אונזערע קינדער קענען אהיים קאלן ווען זיי ווילן, און ס'איז א מחיה. יעצט איינער קאלט מיך אפ פון ירושלים, ער איז נישט קיין סקווערער זאגט ער, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אבער עטס ווייסטס דאך אז מען קאלט, איז זאג איך, זאגט ער זאלסט וויסן מ'האט פאר דיר זייער אסאך דרך ארץ דא, אונזער מקווה דא אין ירושלים האט מען אריינגעלייגט ווידיאוס יעדן סקווער אינטש, און דארט איז נאכנישט מענדעטארי לויטן געזעץ, דאס איז נאר אין אמעריקע. און ער זאגט מיר דו ווייסט נישט וואסערע א פלעזשער ס'איז צו גיין אין מקווה, פרעג איך אים פארוואס, האסט ליב ווען מ'טוט דיך פאטאגראפירן? זאגט ער ניין, דער חזר ציטערט און מ'באדערט נישט קיין קינדער, wow דאס איז א געווינעכץ. ווייסט? אבער דער סקווערער פירט זיך אויפן טשערנאבלער דרך פונקטליך. יעצט איינער קאלט מיך אפ פארוואס איך ענדיג נישט ווייטער הלכות נידה, גראדע איך האף די וואך ארויפצולייגן זייער א שיינעם שיעור, און איך וויל דיר מסביר זיין. ער פרעגט נאך א שאלה פארוואס קומט ארויס דער שיעור דאנערשטאג ביינאכט אדער פרייטאג אינדערפרי, וויל איך דיר זאגן, אבאמא האט יעצט געזאגט אז ער שלאפט נישט קיין פינף שעה א נאכט אין די ווייט האוז, און ס'איז אלץ דא צו ליינען און ס'איז דא נייעס מיט אלעם. כ'וויל דיר עפעס זאגן, כ'זאג דיר צו אז איך שלאף אויך נישט קיין פינף שעה א נאכט. דו ווייסט נישט וואסערא פרעשור און וואסערא עול דאס איז צוצוגרייטן אלע זאכן. אויסער דעם וואס איך זאג פארן עולם, רעד איך דאך מיט די הנהלות, איך רעד מיט די אלע מענטשן וואס זענען עט פאוער און עט ליבערטי צו טון. דאס מאכט זיך גארנישט אליינס, דאס זאלסטו געדענקען. און נאכדעם האב איך נאך די מקווה'ס וואס ס'קומט צו, און נאכדעם האב איך נאך פארשידענע זאכן. סאו דו האסט געוואלט איך זאל ארבעטן קלאקווארק? איך קען נישט, איך ארבעט א גאנצע צייט אראונד די קלאק, סאך מאל שלאף איך א שעה און צוויי א נאכט, נישט מער, סאך מאל עטס זעהט ווען ס'גייט ארויף די שיעור איז פיר האלב פיר פארטאגס, זעקסע מוז איך שוין אויפשטיין, ווייל זיבענע דאווענט מען ביי אונז, און נאכדעם זאג איך א שיעור פון א שעה יעדן טאג, און ביפאר יו נאו איט איז דורך שוין פיר פינעף שעה. סאו איך בעט דיך זייער שטארק זאלסט מיר מוחל זיין, אבער די אימפאסיבל איז אימפאסיבל. חוץ פון דעם א שיעור אין הלכות נידה איז דאך נישט קיין דזשאוק. מאכסט א מיסטעיק חלילה, קענסטו אומברענגען א גאנצע שטאט. אזוי ווי ס'איז געווען מען האט נישט פארגעלערנט געהעריג הלכות נידה און איך האב יא פארגעלערנט געהעריג, האט א יונגערמאן געפרעגט ס'זאל הגר המצרי, נחום ראזנבערג זאגט אנדערש. האט מען זיך דעמאלטס ערשט געכאפט אז מען לערנט פאלש און מען איז געגאנגען מען האט איבערגעמאכט יעדער איינער האט געמוזט איבערנעמען א קורס. דאס האט אויסגעפעלט? ר' מאטעלע האט דאך עניוועי געהאט א פסל'ע מקווה. געהאט א מקווה דרייסיג יאר וואס איז געווען א שאלה פון א כלי אמבטי גדולה ווי כלי בתלוש. דאס איז גוט? נאכדעם קאלט איינער אריין זאלסט זייער איבערטראכטן וואס דו טוסט, טוסט א גוט ארבעט אדער פארשעמסט דעם דו פארשעמסט יענעם? איך וויל דיר עפעס זאגן, פארוואס קאלסטו נישט אפ סאטמאר מיט די אלע לעגלאג רבנים וואס האבן מיך אויך פארשעמט פאר גארנישט פארוואס קאלסטו זיי נישט אפ? דוד המלך זאגט, עם עקש תתפתל, און מיט די שקצים קען מען נישט גיין נאר דעם וועג. און חוץ מזה, ביז יעצט האבן זיי דאך געטענה'ט ס'געשעהט נישט, ווען איך קום נישט ארויס מיט די נעמען, און מ'איז אלעס מברר, דער עולם גלייבט, אבער ס'דא רבנים וואס זיי זיצן און זענען מברר יעדע זאך און זיי ווילן מיך אונטערברענגען, איצעלע פומפ האט מיר אליין געזאגט, קיין ליגן זאגסטו נישט, אפשר מנוולות אבער ליגן זאגסטו נישט, ווייל אונז זעמיר שוין געוואויר געווארן ווער דער רב איז, דער וואס האט געוואוינט מיט זיין אייגענע טעכטער. ס'איז אמת מ'האט אוועק גענומען די קינדער, יעצט זיי ווילן זאגן אז מ'האט אוועק גענומען ווייל ער איז געווען צו שטרענג צו די קינדער, באלאוני! צוויי קינדער האבן זיך געגעט אפאר יאר צוריק און ביידע טענה'ן די זעלבע אז די טאטע האט מיט זיי געוואוינט. יעצט האט מיר דערציילט איינער אז פאר די קאנטרי איז ער געגאנגען מיט צום דאקטער מיט זיין זון און די דאקטער האט אנגעהויבן צו פאטשקען דארטן, ס'איז א זעקס זיבן יעריג קינד ער האט אנגעהויבן צו פאטשקען דארטן ביים אבר און די טאטע איז געווען אינעם צימער האט ער געזאגט איף יו דאנט געט יור הענדס אףף מיי טשיילד איך רוף שוין די פאליס. איי וואנע קנאו, קום פאר אן עקזעם, זען צו ער איז געזונט, צו די בלאד פרעשור איז גוט, צו ער האט נישט פיבער, צו ער האט נישט עפעס זאכן, וואס האסטו אים צו טאטשן דארט אונטן ביי די טעסטיקלס און ביי די ערווה? און די דאקטער איז געווארן רויט אין פנים, און הי פיקט הימסעלף אפ און הי וואקט אוט. כ'האב אים געזאגט, דו ווייסט דאס האסט אויך געלערנט ביי מיר, ער זאגט מיר דער טאטע, מ'דארף מיטגיין, טאר קיינעם נישט טראסטן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך בין מעורר יעדעס יאהר קינדער פארן מיט בייקס, העלמעטס ארויף. יעדער זאל גיין מיט א העלמעט. דאס יאר געט די הצלה אין לעיקוואוד אומזינסט העלמעטס, ס'איז ממש א לייף סעיווער. מאך זיכער דיינע קינדער האבן העלמעט, אפילו די וואס פארן נישט מיט א גרויסע בייק, אפילו נאר די ווי עטס רופטס עס די אידישע בייקס נישט די גויאישע בייקס, דארף אויך האבן א העלמעט, ער פאלט אראפ קען ער חלילה געהארגעט ווערן, א זעץ אין קאפ און ער איז פיניש. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב גערעדט אז מ'דארף האבן א משגיח אין א קאך, קודם דארף מען האבן וועגן בשר שנתעלם מן העין אויכעט. איר ווייסט אז טאמער די גוים דרייען זיך דארט און עס איז נישט דא קיין איד וואס ער איז אין די קאך אפילו פינעף מינוט איז א גאנצע שאלה אויפן פלייש צו מען דארף עס נישט ארויסווארפן. יעצט ס'איז דא דרײַ זאכן אן איי אדער קנאבל אדער צוויבל טאמער ס'איז אפגעשיילט א גאנצע נאכט איז עס אסור באכילה פארוואס ווייל ס'איז א רוח רעה שורה אויף זיי. אפילו זענען צוגעלייגט אין א פלעסטיק כלי, מענטשן מאכן פאטענטן, ס'העלפט גארנישט. יעצט די גמרא איז אין מסכת נדה דף י ז עמוד א', אמר רבי שמעון בן יוחאי, רבי שמעון בן יוחאי האט געזאגט, ה' דברים הן, פינף זאכן שהעושה אותם, אז איינער טוט עס, מתחייב בנפשו, איז ער זיך אליין שולדיג ודמו בראשו, זאגט רש י, הוא גורם לעצמו עונש וחובת דמו נדרשת ממנו, דער אייבערשטער וועט נאך מאנען זיין בלוט, און אזוי שטייט אין מסכת דרך ארץ רבה, פרק י א, און אויך אין כל בו,

אלע זאגן זיי פארוואס ס'ווערט נישט צוגעברענגט, אבער אין ספר ליקוטי הלכות אויף מסכת נדה, דף י ז, אין עין משפט שטייט קלאר, ער ברענגט צו אז דער חפץ חיים שרייבט ולא מצאתי זה ברמב ם, כ'האב עס נישט געטראפן אין רמב ם, און מכל מקום בודאי צריך ליזהר בהן. שאלות ותשובות בית שלמה חלק א', יורה דעה, סימן קנ ט שטייט שכל הקפידה בביצה חיה דווקא נאר ווען ס'איז א רויע איי מ'קלאפט עס אן און מ'לאט עס איבער ביינאכט, אולם בהרבה פוסקים זאגט ער שהוא הדין לצלויה ומבושלת ס'איז די זעלבע אפילו ס'איז שוין געקאכט אדער ס'איז געבאקן, און ער ברענגט צו אין דרכי תשובה אין יורה דעה סימן קט ז אז למעשה נוהגין בכל צורה שהיא, אלא אם כן בישלה ער האט עס געקאכט און טיגנה ער האט עס געפרעגלט, בחביתה, ער האט געמאכט דערפון אזא א חביתה ווי מען רופט עס, אן אייער שפייז, אדער האט עס געמאכט א סאלאט פון די אייער, ער האט געמאכט אריין געלייגט מעיאנעיז מיט אלעם, דעמאלטס איז נישט דא קיין סכנה. אזוי ברענגט אויך די שאלות ותשובות שבט הלוי, חלק ו', סימן קי ד. יעצט, שום און בצל, קנאבל און צוויבל, וואס כ'האב ענק פריער געזאגט, ס'איז דא דריי זאכן, אייער, שום, און דאס איז קנאבל, און בצל איז צוויבל. אפילו ס'איז צוקלאפט, און אפילו ס'איז געלייגט מיט אויל און מיט זאלץ, איז אויכעט א סכנה, אזוי זאגט תוס' אין מסכת שבת דף קמ א עמוד א'. יעצט, דאס האט גארנישט קיין שייכות וועגן גילוי אוכלין, אזוי ווייזט אויס דארט אין די גמרא, אז מ'לערנט די גמרא אין מסכת נדה דף י ז עמוד א', ס'האט גארנישט צוטון מיט אוכלין מגולין, ס'האט צוטון מיט א סכנה. יעצט, אין שאלות ותשובות רבבות אפרים אין חלק ג' סימן תצ"ה איז ער מתיר אויב מען טוט איינוויקלען דעם צוויבל מיט סילווער פעיפער אבער דער רב זאלקין ברענגט אים צו און ער קריגט זיך מיט אים זייער שטארק און ער זאגט דאס האט נישט צו טוהן מיט אוכלין און משקה מגולין עס האט צו טוהן מיט א סכנה עס איז אן אנדערע גמרא. דער רבבות אפרים אין חלק ד' סימן נ"א ברענגט אים אויך צו אז עס קען זיין אז אפילו ווען עס איז צוגעדעקט טאר מען טאקע אויך. יעצט אויב מען לאט איבער די האר פונעם קאפ פונעם צוויבל אדער פונעם קנאבל אז מען לאט איבער דעם קאפ דעמאלטס מעג מען יא. יעצט ס'איז דא א גאנצע אריכות אין די אחרונים אז טאמער מען האט אפגעשיילט און מען האט צוריק געלייגט דעם קאפ צו דעמאלטס איז עס גוט צו נישט, איז דא א ספר שמירת הנפש והגוף ברענגט ער פון ספר שבט מוסר ויש בני אדם שאינם אוכלים שום קלופים שחוקים בשבת שחרית מטעם זה, זיי עסן עס נישט ווייל מען מוז דאך עס מאכן ממש פארן עסן, ווייל טאמער מאכט מען עס פון נעכטן איז עס א שאלה צו ס'איז גוט צו נישט, ויש שמשימים קליפת השומין לתוכה, זיי לייגן מיט די שאלעכץ. מען זאגט אויף לויט דעם קומט אויס אז אפילו מען האט. צוריקגעלייגט די שאלעכץ איז עס אויכעט גוט. יעצט אין ספר עוללות משה ברענגט ער צו פונעם מהרש"ם וואס ער איז געווען א כוחא דהתירא וואס ער זאגט אז אז טאמער מ'האט צוגעלייגט ס'איז נישט קיין חיבור טבעי איז עס נישט גוט. איז במילא דארף דער משגיח וויסן די אלע זאכן און מ'דארף זייער וואטשן און די. אייער, די קנאבל און די צוויבל דארפן זיין פרעשלי מעיד, און אוואדע ס'דא וואס זיי קויפן די גרויסע געפאקטע שוין פון די קאמפעני צוויבל מיט קנאבל, און די אלע אנדערע זאכן, דאס איז נישט אויסגעהאלטן, מען רעדט דא פון א סכנה און מען שפילט זיך ארום מיט קינדער. און מען זאל אויך זייער אובאכט געבן אז ס'זאל נישט זיין קיין בשר שנתעלם מן העין, כ'וויל ענק זאגן, אויסער דעם וואס מען דארף אובאכט געבן אויף בשר שנתעלם מן העין דארף מען אובאכט געבן פאר נאך א זאך אויכעט. דער גוי קען וועלן נעמען נקמה, ער האט באקומען פון אן אראבער אפאר טאלער און ער קען אריינגיסן סם המוות און פויזן. מען דארף זייער אבאכט געבן אויף דעם, און מען דארף אבאכט געבן אז די גוים זאלן האבן קלינע הענט, זויבערע הענט, זאלן נישט קענען צוגיין מיט א טאפ צו א טאפ און אריינווארפן עפעס, און מען דארף אבאכט געבן זאלן האבן אפגעזייפטע הענט פון מילכיגס אויף פליישיגס, מען דארף באקוקן די נעגל אזוי ווי מען באקוקט אין די מצה בעיקערי, און אויף די אלע זאכן דארף מען זייער אבאכט געבן, ווייל דאס איז נישט קיין דזשאוקס. יעצט סיי ווי סיי דא זייער שטרענגע געזעצן פאר מענטשן וואס זיי טאטשן עסן, איינס פון די איז אז ווען זיי גייען אין טוילעט מוזן זיי זיך זייפן די הענט און סזאל זיין א הונדערט פערסענט סטעריל, און נאכדעם מוזן זיי נאך אנטוהן הענטשוך אזעלכע ספעשל גומי הענטשוך, און טאמער זעהט מען אז איינער האט נישט אן די גומי הענטשיך און ער טאטשט עסן, דעמטס קען מען צושפארן די גאנצע קעמפ. מען שיקט נישט די קינדער זאלן האבן אביסל פרישע לופט און דאן טרייפעט מען זיי אן מיט אלע מיני טרייפות. און בפרט מען דארף אבאכט געבן ווייל שטייט אין זוהר הקדוש אז די ימי פון חודש תמוז און די ימי חודש אב זענען טעג פון סכנה,

זיי האבן זיך נישט גערירט, פארוואס האט מען געדארפט זיך שלאגן מיט די גוים? אזוי שטייט אין תנך אין יהושע קאפיטל יוד, אז ידבר יהושע לה' ביום תת ה' את האמורי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום זאל בלייבן שטיין וירח בעמק איילון וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, און דעמאלטס איז געווען דעם דריטן טאג אין תמוז. דעם דריטן טאג אין תמוז איז אויך דעם ליובאוויטשער רבינ'ס יאהרצייט, דער הרב ר' מנחם מענדל זכר צדיק לברכה, און כ'האב שוין פארציילט אמאל די מעשה און כ'וויל עס נאכאמאל פארציילן, ווייל מען קען קיינמאל נישט וויסן אז ס'קען ארויסקומען פאר איינעם א טובה פון דעם. כ'האב געזאגט ביי מיר אינדערהיים אז איינע פון די זאכן וואס כ'האב. גרויס שברי לב איז מ'האט מיך ארויסגעווארפן ווייל כ'האב נישט קיין ציון ווי צו גיין מתפלל זיין, כ'האב נישט, אין מאנרא לאזט מען מיך נישט אריין, כ'בין אמאל געגאנגען מיין שווער ליגט אין מאנרא בין איך געגאנגען גראד געקומען עפעס איינער פון די אהרן שקצים זיי האבן א ווידיאו ער האט מיך געפרעגט וואס איך זוך דא, זאג איך כ'ווייס נישט פונקטליך וואס איך זוך אבער כ'זוך דא נישט צו מאלעסטן א קינד, איז האט ער אפגעפיצט, אבער דאס איז נישט קיין וועג ווייל ער קען רופן נאך בחורים.

יעדער האט יענעם איבערגעלאזט און געקומען צו לויפן צו מיר שרייען, האב איך דאך ממש נישט וואו צו גיין, כ'האב דעסיידעט ס'איז דא די גרויסע צדיקים דארטן, כ'ווייס ווינער רב, רבי יונתן שטייף, און די אלע, רבי מיכאל בער ווייסמאנדל, גיי איך דארט אהין, פלוצלינג פארט דורך איינער, ער האט יארצייט, ער נעמט זיך שרייען, וואס האסטו דא צו קומען, דו ביסט אין חרם, קיצער כ'האב נישט געהאט אפילו וואו צו זאגן א תפילה צום אייבערשטן, שטעל דיר פאר. עניוועי, ס'איז געווען אפאר יאר צוריק, ס'איז געווען די יארצייט פונעם ליבאוויטשער רעבן, ג' תמוז, האב איך געקלערט ווייסטו וואס איך פאר אהין, און איך זאג אין שטוב לאמיר גיין פארן, איך פאר איך פאר, איך בין אנגעקומען, ס'האט געדויערט צו גיין, ס'איז א שורה, ס'גייט אזוי ווי א S ארום און ארום, צו גיין איין S, איין שורה, האט געדויערט פיר שעה, כ'האב שוין בינתיים געדאווענט. מנחה מיט מעריב כ'האב שוין געטרינקען קאפי, ס'איז געווען א מחיה, ס'איז דא פיינע קוקיס דארט, אבער קיין תכלית איז עס נישט, ענדליך כ'האב שוין געדאוונט מעריב, ס'איז שוין געווארן טונקל, האב איך זיך דיסיידעד וואס האב איך דא צו זיין, כ'מיין ס'איז שוין געענדיגט, כ'מיין די נאכט איז שוין דא, כ'דארף נאך אהיים פארן, שוין, זעמיר געגאנגען ווייטער. א יאר שפעטער, ס'האט געפעלט פיר טאג צו די יארצייט, זיץ איך און איך שלאף אין בעט, כ'האב פארגעסן אז כ'זאל צוריק גיין נאכאמאל, כ'מיין ס'איז שוין נישט געווען די יארצייט, כ'האב נישט געהאט אינזין. איז קומט דער ליובאוויטשער רבי מיר אין חלום און קוקט מיך אן און ער זאגט מיר אזוי בייז, דו ביסט געווען ביי מיין ציון אינדרויסן און דו ביסט נישט אריינגעקומען? ס'איז ביי מיר געפאלן א אימת מוות א פחד, אזאנס? וויאזוי האסטו געוואוסט איך בין געווען אינדרויסן? כ'בין דאך נאר געווען אינדרויסן! ס'איז אנבעליוועבל! און איך פרוביר מסביר זיין ס'איז נישט געווען מעגליך אריינצוגיין, אבער כ'האב מיך געגעבן א וועק אויף אינמיטן, כ'האב געזען מיט וועם איך רעד דא, און כ'האב זיך מיישב געווען, העי, ער איז גערעכט! חישב לעשות מצוה ולא עשה, די גמרא זאגט אויף דעם זייער שטרענגע זאכן אז מ'ענדיגט נישט. בקיצור, ס'איז געקומען אינדערפרי, האב איך געזאגט אין שטוב איך פאר יעצט צום ציון. כ'בין אנגעקומען צום ציון און איך האב אנגעהויבן אזאלכע קולות צו וויינען, קיינער נישט דארט געווען ווייל ס'איז נישט געווען די יארצייט, ס'איז געווען דריי פיר טאג פארדעם. כ'האב געזאגט פאר דעם ליובאוויטשער רעבן, דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון מיט דעם וואס דו האסט מיך געקומען רופן, ווייל ביז יעצט האב איך דאך געמיינט איך בין טאקע אין חרם, האב איך געמיינט אין הימל איז מען ברוגז אויף מיין ארבעט. דערווייל זעה איך דאך אז איר קומט מיך רופן, איז דאך דאס עפעס א מורא'דיגע זאך, דאס איז א שליסל, דאס איז א דאר אופענער אז מ'איז צופרידן וואס איך טו. עניוועי, איך האב אים מורא'דיג באדאנקט, איך האב געוויינט און אויסגעזאגט אפאר קאפיטלעך תהלים, און איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן איך דארף האבן שידוכים פאר די קינדער, שוין, נאכדעם בין איך אהיימגעגאנגען און פארטיג. און וואס איז געווען צום סוף? ס'איז דורך געגאנגען ממש געציילטע טעג, און נישט נאר דער רבי האט געזארגט אז ס'זאל קומען א שידוך, ער האט געשיקט א ליובאוויטשער מיידל אויך, זייער א פיין מיידל, א צניעות'דיג מיידל, א בעלת דעת, און ברוך השם ס'איז געווארן דער שידוך, און זיי האבן ברוך השם חתונה געהאט, זיי האבן שוין א קינד, און דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער זיי זאלן האבן נאך קינדערלעך און א וואוילע שטוב, און גראד נאכדעם, ממש גראד תיכף נאכדעם, איז ברוך השם מיין טאכטער אויך א כלה געווארן, און זי האט אויך ברוך השם חתונה געהאט און זי האט שוין אויך ברוך השם א קינד, יעצט פארוואס וויל איך עס זאגן? רבותי איך וויל ענק זאגן, א מענטש ווייסט נישט ווי זיין ישועה ליגט און ביי וועלכן צדיק און ביי וועלכן קבר, זעהסט ס'איז דא מענטשן זיי קומען אויף מאנראו זיי ווערן געהאלפן, ס'איז דא וואס זיי פארן צום ריבניצער, ס'איז דא וואס זיי פארן אויף יוראפ, יעדער האט זיין טלטול הדרך וויפיל ער מוז מיטמאכן, און ווען ער קומט נישט צו מיר און ער זאגט מיר ביסט געווען ביי מיין ציון ביסט נישט אריין געקומען וואלט איך געזאגט איך בין פערצופאל געפארן מתפלל זיין און פערצופאל האט דער אייבערשטער געהאלפן, אבער אונז ווייסן מיר ס'איז נישט דא קיין פערצופאל. אבער דער רבי איז מיך געקומען רופן, ער האט מיר געזאגט, דו ביסט געווען ביי מיין ציון און דו ביסט נישט אריינגעקומען? ס'איז ביי אים געווען א פלא פון א זאך. עניוועי, שוין געווען נאכדעם, כ'האב מיך שוין באדאנקט אויכעט, און איך בעט ווייטער, איך דארף נאך שידוכים מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, דער אייבערשטער זאל העלפן בקרוב, אבער כ'וויל יעדן זאגן, ג' תמוז איז די יארצייט ביי די הילולא, איז עס א גרויסע זאך, אבער מ'זאל גיין ג' תמוז איז נישט מעגליך, ווייל דו וועסט נישט אריינקומען, און אפילו ווען יא, שטופט מען אזוי שנעל, מ'גייט איינס נאכ'ן ס'אנדערע. סאו אויב דו ווילסט גיין קענסטו גיין פאר ג' תמוז אדער נאך ג' תמוז, יעדער זאל זיך פועל'ן אלעס גוטס. יעצט די חודש תמוז דאס איז די פערדער חודש פון די חדשים, ווייל אונז הייבן מיר אן ניסן די ערשטע חודש, אזוי שטייט אויכעט אין פסוק החודש הרביעי דאס איז די צום צום הרביעי, יעצט די אלע חדשים ניסן אייר סיוון תמוז, אין חומש שטייט. אלע ביי יום הראשון חודש הראשון חודש השני דא עה די חדשים האבן אידן מיטגעברענגט פון בבל און ס'ווייזט אז זיי דאנקען דעם אייבערשטן פארוואס מ'האט זיי אויסגעלייזט פון בבל און געטראגן אויף ארץ ישראל אין די נביא יחזקאל ח' למשל שטייט והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז יעצט ראש חודש תמוז איז אייביג צוויי טעג פארוואס ווייל חודש סיוון וואס דאס איז פארדעם איז אייביג מלא, און ס'איז באוויסט אז דער ערשטער טאג פון ראש חודש געהערט נאך צום פריעריגן חודש, ממילא איז ל' עט אייביג משלים זיין דעם סיוון. סיוון איז דער העכסטער חודש פונעם יאר ווייל ס'איז קבלת התורה, דער אייבישטער האט אויף דעם געווארט און אויף דעם האט ער געבויעט די וועלט און וועגן דעם האלט ער אויס די וועלט וועגן די תורה, ממילא מיט דעם ס'זיין מלא איז דער דרייסיגסטער טאג איז אייביג דער ערשטער טאג פון ראש חודש פון תמוז. און דער צווייטער טאג, דאס איז דער ערשטער טאג פון ראש חודש, מיט אנדערע ווערטער, דער צווייטער טאג איז איז יום א' פונעם חודש, דאס איז יום א' פון תמוז. יעצט תמוז עט אייביג זיין חסר, ס'עט נאר האבן נײַן און צוואַנציק טאג, וועגן דעם איז ראש חודש אב, וואס דאס איז נאכדעם, עט אייביג האבן נאר איין טאג ראש חודש. יעצט דער מזל פונעם חודש איז סרטן, דאס איז קענסער, ליידער ס'איז דא אזויפיל סרטן, אזויפיל צרות, קינדער, ממש קינדער וואס זענען קוים געבוירן האבן עס שוין. פארוואס הייסט עס סרטן? ווייל די שטערנס וואס זענען שולט אינעם הימל אין דעם חודש זעט אויס אזוי ווי סרטן, אזוי ווי קענסער. אויך די וואדער קענסער, וואסער האט אויך אין זיך קענסער, ווערט זייער אסאך אין דעם חודש, ווייל וויבאלד ס'איז ווארעם, ממילא איז עס שולט אין דעם חודש, סאו דארף מען מתפלל זיין אז יעדער זאל זיין אפגעהיטן פון די קראנקהייט, און דער אייבערשטער זאל שוין רחמנות האבן אויף יעדן, און ווער ס'האט עס זאל קענען ארויסקריכן דערפון גרינג, און יעדער זאל האבן א פרייליכן חודש, און א פרייליכן תמוז, עס קומט דאך אויך דעם חודש די תענית פון שבעה עשר בתמוז וועגן די אלע שלעכטע זאכן וואס איז געשען, סאו דער אייבערשטער זאל דאס אלעס איבערדרייען צום גוטן. יעצט אויכעט, לעבן דעם ליבאוויטשער רעבן ליגט זיין שווער רבי יוסף יצחק, אויף אים האט מען דאך זיכער נישט קיין טענות, קודם ער איז געווען דער וואס האט געמאכט דעם ענין פון שיקן שליחים, ער האט עס נאך געמאכט מיט עטליכע און זעכציג יאר צוריק, און ער האט נאך געגרינדעט ישיבות אינדערהיים אין רוסלאנד, געפארן ארום איבעראל אין די ליטע גרינדן ישיבות, און אין ציוניזמוס איז ער דאך אויך נישט געווען פארכאפט, ער איז דאך געווען א גרויסער קנאי קעגן ציונות, אלע ליבאוויטשער זענען געווען גרויסע קנאים, איז במילא האט מען דאך נישט קיין שום טענות. צ. איז אז מען גייט צום ליבאוויטשער רעבן איז דאך זיין שווער ליגט אויך דארטן קען מען דארט אויך זאגן א קאפיטל תהילים און דאס קען אויך העלפן. יעצט ס'דא וואס האבן טענות אז ס'איז געווען ר' מענדל וועכטער האט אוועקגעשלעפט בחורים פון סאטמאר אויף ליבאוויטש, איך שלעפ קיינעם נישט אוועק, איך בין נישט קיין מגיד שיעור אין סאטמאר און איך שלעפ ענק נישט אין ערגעץ, איך זאג ענק נאר אז ס'איז דא אסאך קברי צדיקים אין אמעריקע אויכעט און בכלל איך האלט אז מען דארף נישט פארן אויף אויסלאנד, איך האלט אז דאס איז סתם זנות און ממילא אז ס'איז דא דא וואו מתפלל צו זיין איז גוט. ס'שטייט אין די ספרים אז טאמער מ'גייט מתפלל זיין אין אן אנדערע שטאט און דא איז דא צדיקים איז האבן זיי גרויס צער און זיי האבן חלילה א קטרוג, זיי זאגן וואס דארפסטו לויפן דארטן האסט דאך דא צדיקים. יעצט האטס מיר אלע א גוטן א פרייליכן שבת.